א גוטן ערב שבת קודש פרשת בעלותך, כ'האב געוואלט זאגן אפאר זאכן, כ'האב געזאגט לעצטע וואך ביים שיעור וועגן סעיף סעקס, מען דארף וויסן מען שפילט זיך ארום, מען קען הרג'נען א מענטש מיט א גרויסע ערווה, ס'איז דא איינער ריטשערד פעטערסאן פֿינף און זעכציק יאר אלט א פלארידע מען, ער שרייט אז ער האט גארנישט געטון פאר זיין גוירלפרענד נאר געהאט ארעל סעקס, ער האט אריינגעלייגט זיין ערווה אין איר פיסק, און ער האט אריינגעלייגט דארטן זאמען, און זי האט זיך דערשטיקט. ער קען גארנישט טון ווייל ס'איז א גרויסע ערוה, און דער לויער האט געזאגט אז ער וויל ווייזן ביי יעדן אז ער האט א גרעסערע פיניס ווי א נארמאלער מענטש, די דזשאדזש האט געזאגט ס'פעלט נישט אויס, די דזשורי האט געקויפט די באלאוני און. ס'איז פערטיג, די געים איז אווער, מ'האט אים געלאזט פריי, וועגן דעם זאג איך ענק נאכאמאל צוצוהערן ווי איך זאג א גאנצע מוסר שמועס, קינדערלעך סעיף סעקס, יו דאנט נאו וואט יו אר דואינג, עטס זענטס צו יונג און קיינער לערנט נישט מיט ענק. דאס איז איין זאך וואס איך האב געוואלט זאגן, די צווייטע זאך איך האב געוואלט זאגן דאס איז נאך וויכטיגער, ס'איז דא דא א שייגעץ יצחק שטערן, ער רעדט זיך איין ער איז א קנאי, ער וועט מאכן ווי מ'זאגט ארדענונג דא, א שייגעץ א חזר, האט געטשעפעט בחורים, גערעדט וואס מ'טאר נישט, ס'איז נישט וויכטיג, ער האט געזאגט איינעם אפאר וואכן צוריק, אונז האמער געהאט א טעות מיט דעם נחום ראזענבערג, אונז האמער געמיינט מען וועט אים אפווישן, דערווייל ער איז אונזער גרעסטער שונא, ער פארדארבט דעם רעבינ'ס שיטה, ער זאגט אויף אלעם וואס אונז ווילן מיר מאכן א גאנצע מאוומענט זאגט ער ס'פעלט נישט אויס, און רבנים קאל איך אפ זאגט דער שטערן, און זיי זאגן נחום ראזענבערג איז גערעכט. איך האב זיי פארציילט, א רב פרעגט מיך ס'איז אמת מ'נעמט נישט אין מיליטער, זאג איך הער אויס, איך האב געוואלט גיין יעצט אין מיליטער, איך בין געווען דארט א האלב יאר, איך וועל מיך גיין שטעלן אין מיליטער, איך וויל ווערן א סאלדאט, איך האב געזען סיגוטער רב'ס א אייניקל גייט, וויל איך אויך גיין, זאגן זיי מיר מ'נעמט דיך נישט, ביסט צו אלט, זאג איך אים וועיט א מינוט, איך קען גיין צו זיין א דזשענערל, א גענעראל איז ווי עלטער איז בעסער. זאגן זיי ניין עטס גייטס אין בית כסא א גאנצן טאג, עטס זענטס ביזי צען מאל א טאג מיט הכנות מיט מעשות, דאס איז נישט פאר מיליטער, גייטס ווייטער געזונטערהייט, זאג איך פאר די רבנים זיי רעדן צאם מען נעמט מען נעמט נאך נישט, מען קוקט דיך אן שיקט מען דיך שוין לופטערן בלויז פאר דיין אנקוק. למעשה האט ער געוואלט מאכן א גרויסן צאמקונפט אין ניו דזשערסי, איך האב אפגערעדט אלע רבנים, איך האב זיי געזאגט טוטס עס נישט, ס'איז דארטן דא זונות אין אלע גאסן, ס'איז די ארגסטע געגנט, קינדערלעך וועלן אוועקפאלן ווי די פליגן, און איך וויל גארנישט האבן אז דארט אין ארץ ישראל איז א גאנצע זאך. די רבנים האבן נישט געוואוסט וועם צו גלייבן, ענדליך קאל איך יעצט אפ יעדן רב, דו ביסט ברוגז אז דער בעלזער האט אויפגענומען דער ראש ממשלה מיט דעם מיט יענעם, דער אוירבאך, רב אוירבאך, און זיין ווייב איז יעצט געשטארבן, ער איז געזעסן שבעה און ער האט אויפגענומען דעם גאנצן כנסת איז צו אים געקומען, ס'האט נישט געפעלט איינער, איז פרעג איך די אלע רבנים וואס הייסט ער איז געווארן יעצט א קנאי? ער אליין א משוגענער. א משפחה פון משוגעים, ער אליינס זאגט מען איז געווען אין נערוון הויז שוין אפאר מאל, דער משוגענער גייט אונז פירן אונזער קנאות, צו אים איז געקומען דער גאנצער כנסת, ער איז א לינקער, ער איז א מזרחיסט, ער איז א קוק'ניק, און די רבנים האבן עס אנגעהויבן צו הערן, האט יעדער איינער געזאגט פאר דעם יצחק שטערן לאז מיך ארויס איך גיי נישט און פארטיג, ס'האט געדארפט זיין אפאר טויזענט מענטשן אין דער גרויסע האל, יעדער האט זיך אפגעזאגט. בקיצור יעדער האט זיך אנטזאגט עס איז דאך וויליאם אויסגעשפילט, גיט ער ארויס יעצט א צעטל אז ער וויל האבן הונדערט טויזנט מענטשן, דארט גייען נאר אריין צוואנציג טויזנט מענטשן, ממילא קענסלט ער פאר די טיים ביאינג. ער איז א שייגעץ, א לאו לייף, ער פירט דעם רעבינ'ס שיטה. בקיצור האט ער זיך באקלאגט פאר א רב און ער געהאט צוויי ביטערע דורכפעלער, איינס איז דער סקוקוקוקולענער רבי מ'האט אים געזאגט אז טוט זיך גיוס בנות ער זאל זיין אין די פראנט ראנער, האט ער געזאגט הער אויס איך ווייס נישט אויערבאך איך קען נישט די אלע מענטשן איך גיי מיך נישט קריגן מיט מענטשן וועם איך קען נישט שטיינעמאן האב איך געהערט אזא גרויסער מענטש איך גיי מיך נישט מיט יעדן משוגע מאכן און ער האט צוגעזאגט אפן און קלאר עטס האטס מיך אריינגעפירט מיט דעם נחום ראזענבערג און איך קריך נישט ארויס מיין זון איז זייער א געלונגענער מענטש האט ער געזאגט און ער ער האט אים אזוי אראפגעברענגט אז מיין זון זאגט ער קען זיך נישט אויפהייבן דעם קאפ ער דארף דאך אמאל קומען זיין סקוקוקוקולענער רבי אין בארא פארק און ער וועט נישט זיין גארנישט, ער וועט הייסן סקוקוקולענער רבי, בן הרב הצדיק מסקוקוקוקולען, האט ער געזאגט פאר דעם יצחק שטערן, לאז מיך ארויס, פארשטייסט? סא די רבנים האבן שוין אנגעהויבן צו זעהן וואסער א מאפיע דא האט זיך געטוהן, על לא דבר, ממש פאר גארנישט, מען נעמט נישט קיין מיידלעך, ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר און פארטיג. און אוירבאך האט זיך ארויסגעלאזט פון די חברה, און די חברה ווילן שוין נישט האבן מיט אוירבאך, ווייל אוירבאך איז דאך געווארן א לינקער, ער האט אויפגענומען דעם גאנצן כנסת, יעצט וואס ווארפט עטץ נישט ארויס צעטלעך יעצט אויף אוירבאך אזוי ווי אויפן בעלזער? דער תירוץ איז, ווייל עטץ האט זיך איינגערעדט אז דער בעלזער איז פון ענקער חדר, דער בעלזער לאכט פון ענק, ער האט אלע יארן געלאכט פון ענק און ער לאכט ווייטער פון ענק, והא ראיה ער האט אונטערגעשריבן ער זאל גיין צו די בחירות, סאו ער האט מיט ענק גארנישט און ער קען ענק נישט. שלאגטס קאפ אין די וואנט, און איך זאג יעדן רב ווען ס'איז צוגעקומען דער שייגעץ שטערן, ער איז געווען דער וואס האט פארפירט די רבנים ביי מיין חרם אויכעט, און היינט שרייען זיי אלע, ער איז געקומען אפשר צען מאל ביז מ'האט אים געמוזט געבן די חתימה. נו, זאגט מיר דער רב, אפשר קען מען עפעס ערלעדיגן, זיך איבערבעטן, זאג איך אים, ניין, איך פאר שוין גוט און איר עטץ פארט שוין גוט, מ'האט שוין געזען וואסערע חזירים די רבנים זענען, און איך פאר גוט. הער אויס, דער אייבערשטער וועט העלפן, איך האב נאך צוויי קינדערלעך א שידוך צו טון, איך וועל אם ירצה השם א שידוך טון, איך האב ביז יעצט אויך שוין געטון שידוכים ברוך השם, און דאס גייט עס ענק אויסלערנען, אויב מען וויל אונטערשרייבן אויף א איד מוז מען זיך אראפזעצן, איך האב געזאגט פאר יעדן, א רב וואס האט אונטערגעשריבן אויף א צעטל זאלסטו אים נישט געבן קיין געלט, און א רב האט מיר געקוואוט אז עס איז געקומען צו אים א איד וואס פלעגט אים געבן פינף אלפים יעדן פאר'ן יום טוב, און די יאר האט ער נישט געגעבן, ער האט געקוואוט נחום ראזענבערג, אויב א רב האט אמאל אונטערגעשריבן אין זיין לעבן אויף איינעם, געב אים נישט קיין געלט ווייל ער איז א שייגעץ און א רשע, איך ווייס זיכער, און אונז ווייסן מיר אלע אז ער האט קיינמאל נישט גערופן דעם צד שכנגדו, סתם געכאפט חתימות און געגעבן, פארוואס? ווייל יצחק שטערן איז געקומען, א רב זאגט ער איז געקומען זיבן מאל, זאג איך אים דו האסט זיך געקענט אויסדרייען? זאגט ער ניין, זאג איך אים אויב אזוי זאלסטו יעצט ליידן, עניוועי, ברוך השם אז דאס וועט נישט זיין אין סטעדיום גארנישט, און איך האלט אז מען דארף אים ארויסווארפן פון די ישיבה קטנה אויכעט, ווייל ער מאכט א חורבן, מען האט מיך געלאזט הערן טעיפס ער רעדט אזוי חזר'יש צו בחורים ס'איז ממש א גרויל.

יעדן טאג ווען דער טאטע איז געווען נערוועז אדער דער רבי. יעדן טאג פאר דער טאטע איז געווען נערוועז אדער דער רבי האט עס געארבעט א דיקן פאסיק און מ'האט געהאקט שטיקער. עניוועי איך האב הנאה ס'טוישט זיך אלעס און ווערט אלעס א מחיה. הערטס אויס איך וויל ענק זאגן ס'איז דא דא א קינד וואס גייט אין סקול און די טיטשער האט אביוזד דאס קינד ווייל ס'האט א בארדערליין פון אוטיזים. בקיצור און די טיטשער האט איר אנגעטון גרויסע צרות כדרכם פון אלע טיטשערס דר'ערדליגערס. יעצט די טאטע האט זיך נישט געפוילט, היינט האט מען דאך שוין נישט קיין דרך ארץ פאר קיינעם, דאס האב איך ברוך השם אויסגעלערנט, לא תגורו מפני איש האב יעדן אין דר'ערד, פונקט ווי די אלע שקצים ארום אונז האבן יעדן אין דר'ערד און זיי האבן נישט קיין מורא, אזעלכע שטערנס מיט אזעלכע יוסף דוד קרויזלעך, זיי האבן נישט געהאט קיין מורא, אונז לאכט מען אריין פון זיי, אונז זעמער שטערקער פון זיי, יעצט הערטס אויס דא אפ וואס איז געשען, די טאטע איז געגאנגען וויזיטן די סקול.

עווער דער באָל אוט מיי דאָטער, און ווייסט וואס די סוף גייט זיין? ס'איז נאכנישט פינישט. וואטש וועסטו זעהן אז די גאווערמענט גייט אויפהערן צו געבן פראגרעמס? דאס איז איינע פון אונזערע ארבעטן וואס איך ארבעט, איך קען נישט יעדעס מאל זאגן וואס איך ארבעט, אבער וועיר ווארקינג אן איט ווערי ווערי הארד. דארטן ווי מ'לאט נישט אריין קינדער, מ'אביוזד טשילדרען ווערבעלי און פיזיקלי, העי, די גאווערמענט גייט אויפהערן צו זיין א פארטנער. וואטש ענד סי. דזשאסט געטס מיר נאך גענוג לאנג. ווי האט טראנא געזאגט? טראנא געזאגט שעלט נישט יענעם ער זאל שטארבן, אונז וויל מיר נישט שעלטן די סקווערע רעבע זאל שטארבן, אונז וויל מיר ער זאל זיך פלאגן ווי א הונט יעצט כאטש פֿופֿצן יאר, ער זאל אויסזעהן אזוי ווי אין א נורסינג האום, ער זאל האבן א טרעיק אויפן פיסק ווייל ער האט גענוג שמוץ גערעדט אויף אידן, און ער זאל האבן א טוב פידינג, און ער זאל האבן דייאליסעס, דעמאלטס וועט ער זיך אויסלערנען וואס ער האט געטוהן מיט כלל ישראל דער רשע, יעצט אונז ווינטשן מיר אים ער זאל לעבן לאנג, די זעלבע טראנא אונז אויסגעלערנט זיין מאמע, אויסגעלערנט ווארט יענער זאל לעבן גענוג לאנג. די זעלבע דא אויכעט, דער אייבערשטער העט מיר העלפן כ'וועל לעבן גענוג לאנג איר וועט זעהן אלעס ווייל צוביסלעך וואס מען האט איינגעפלאנצט גייט זייער גוט, קומען דא אפאר שקצים אזא שייגעץ ווי דער משוגענער יצחק שטערן, ער האט געמיינט ער העט אנפירן די לאנדאנער ווערטשאפט, ער העט יעדן משוגע מאכן אונז האבן מיר נישט קיין מורא פאר דיר. אזא משוגענער צו זיין, און דאס איז א משפחה, די גמרא זאגט מען זאל נישט חתונה האבן מיט משפחה פון קרעציגע פון קריפלעך, די גאנצע משפחה, די שטערן משפחה, זיי, ס'איז געווען אין ירושלים דער רב שטערן און ער האט דארטן די קינדער שטערן און די שטערן דא, און דער סקולענער רבי דער היינטיגער געווען אן איידעם ביי דעם שייגעץ שטערן, די פרוי האט אים שוין געפגר'ט ברוך השם די שטערן, עס איז אזעלכע שמוציאנס געווען אין אלע זייערע עניינים. סיגעט האט געברויכט א שלעגער האט ער גענומען דעם רב, מ'האט געגעבן א גט בכפיה נישט בכפיה, און זיך געלאזט טון אלע משוגעת'ן, און איינער פון די שטערנס, ער איז געווען דער גרעסטער לאולייף דער אויסווארף אין סאטמאר, האט מען אים נישט געטראפן אן אנדער נאר עפעס אן אמעריקאנער מיידל האט מען אים געטראפן, דאס איז די שטערן מעלה'ס נאך צו כל בני שטערן, די זענען שמוציאנס, און זיי וועלן אונז פירן דא די שטאט, נאו וועי זיי גייען נישט פירן. ס'האט געהייסן זיי מאכן א פראטעסט אין נוארק ניו דזשערסי און איך האב ברוך השם געקאלט אפ די רבנים מען זאל צו שמיד גיין, האב אים אין בוידעם ער זאל אליין גיין איך הער ער האט עס שוין געקענסלט, אונז זעמער נישט זייערע בהמות, אונז זעמער סאטמארע חסידים, נארמאלע חסידים, אונז ווייסט מען וואס די רבי האט מיט אונז געלערנט און וואס ער האט פון אונז געוואלט, און אונז ווייסט מען די אלע שקצים אויכעט, זיי האבן צוגעלאזט נבילות וטריפות מען זאל טאטשן אלע קינדער און אונז גיימער זיך נישט לאזן פון זיי. ס'קאסט א לאנגע מלחמה אסאך יארן, כ'האב דעמאלטס געזאגט דער איד אין די בלאט האט געשריבן מ'האט אראפגעברענגט נחום ראזענבערג, כ'וואלט דעמאלטס געזאגט זיי האבן דען שכל, א מלחמה וואס מען געווינט אין איין טאג איז א מלחמה, קוק מיט אייסיס שלאגט מען זיך שוין צען יאר, און מיט די היזבאלא שלאגט מען זיך שוין צוואנציג יאר, מיט יעדן משוגענעם, מיט די סוניס, מיט די שיאייטס, א מלחמה דויערט נישט איין טאג, זאלסט נישט מיינען, דאס איז א גאנץ א לאנגע און א שווערע מלחמה. און עטס גייטס נישט געווינען, דאס איז די מלחמה דעט אונז קען מיר נישט אפארדן צו פארלירן, און ברוך השם געווינען מיר, אונז שטיימער בעסער פון די גאנצע משמרת הפיפי חברה, אונז שטיימער בעסער אין אלע עניינים, אין די חדרים, און אין די סקולס, און אונז פירן מיר איין יעצט אז מען גייט לערנען די אלע זאכן, סעקשועל באדי ביהעיוויער, און עטס עטס מאכן סמארטפאון שמארטפאון, לאז אפ, דאס איז א פארלוירענע מלחמה, עטס גייטס דאס נישט געווינען ווייל יעדער האט אינדערהיים פאר נאך אפאר טאלער א סמארטפאון, כ'האב געפרעגט עפעס א גר אין ארץ ישראל, ער זאגט ער הערט מיך אויס יעדע וואך, ס'איז א מחיה, פרעג איך אים זיי האבן דאך אראפגענומען די, מיין ליין קען מען דאך נישט הערן אויף די דאס, אויף די כשר'ע פאונס, האט ער געזאגט ביסט משוגע? דיין ספיטש איז מיר ווערט פערציג שקל א חודש, זאגט ער איך האב נאך א טרייפענע פאון אינדערהיים און דארט הער איך דיך אויס יעדען טאג, ס'איז ביי מיר ווערט צען דאלער דיין שיעור א וואך. נישט צען דאלער, צען שקל. פערציג שקל א חודש קאסט אים א פאון א טרייפענע. ניין ניין ניין, אונז גייען מיר זיך נישט לאזן. די די געים איז אווער, איטס פינישד. זיך אנגערוקט אפאר חברה און אריינגעטייטשט, ווי ווי האט דער סיגוטער בהמה געזאגט? דער בהמה, דער שייגעץ האט מאכיל געווען נבילות וטריפות האט געזאגט אזוי. ס'איז געווען עפעס א רב וואס ער האט אין ווילאמסבורג א שול, ער רופט זיך דער מראה יחזקאל צו דער דעזשער, איך ווייס פונקטליך ווי אזוי ער רופט זיך, צו קארלסבורגער רב, ס'איז מיר נישט קיין חילוק דער משוגענער ווי אזוי ער רופט זיך. האט ער אמאל מסביר געווען ביי א דרשה אז אונז לערנען דעם ויואל משה לויט די פירוש רשי וואס דער סיגוטער רב האט אונז אויסגעלערנט. הערסט א מעשה? אזוי שווער דער ויואל משה מ'דארף האבן א פירוש רשי אזוי דער סיגוטער רב האט עס אויסגעטייטשט. שטותים. אונז לערנען מיר אזוי דער רבי האט עס אויסגעטייטשט. אונז פייפן מיר אן דעם סיגוטער מיט אהרן מיט זאלי קאהן מיט די אלע שטערנס מיט די אלע שקצים פייפן מיר אונז אן. אונז גיימיר דא האבן א נארמאלע קאמיוניטי. יעצט כ'האב געוואלט ט, אביסל מעורר זיין, ס'איז דא דא, אזוי, ס'איז דא דא אז מ'גייט מאכן א גרויסע מחאה, להקהל ולעמוד על נפשם, פי מורא'דיג, מ'גייט יעדן איינעם אראפטראגן אויף פרודענשעל סענטער טווענטי פייוו לאפאיעט סטריט אין נוארק ניו דזשערסי, גראד נאך שביעות, נאך קבלת התורה, און יעדער איינער גייט דא ממש. זיך מוסר נפש זיין. בקיצור, ס'איז דא א גאנצע פלאקאט. אז די עוקרי תורה האבן זיך צאמגעשטעלט אויף די אידישע גאסן. כדי מען זאל קענען רואיגקייט דורכפירן די גזירה פון מען זאל זיך שטעלן אין מיליטער, גזירת הגיוס און רדיפת הדת, און מ'עט זאגן גערש ביינע די שטנה מ'עט מבטל זיין די גזירה. כ'וויל זאגן פארן עולם, ס'איז קיינמאל קיין גזירה נישט געווען, דאס איז א ריהערסעל, דאס איז א ריהערסעל, אז אויב די מדינה וואלט געוואלט נעמען חסידישע בחורים, וואס וואלט ווען געווען? לאמיר לייגן די זאך צו צולייגן, די סאטמאר רב האט אן אייניקל וואס ער האט געדזשוינד די צבא, זיין טאטע האט אים דא חתונה געמאכט מיט א פיינע אידישע טאכטער און ער האט געהאט א בעיבי אויכעט, און נאכדעם האט ער דיסיידעד ער גייט אין צבא, איז וויל איך פארשטיין, אים האט מען אויך געצווינגען? ס'איז אויך געווען א דרעפט? ער איז דאך אן אמעריקען, עטס זענטס אלע. פארדרייט אין קאפ ווער ס'גייט דער וויל גיין, איך האב דאך דא חברים וויזשניצע אינגעלייט, בעלזע אינגעלייט, מ'האט קיינעם נישט גענומען, ס'דא אסאך וואס זיי זאגן מיר אז זייערע טעכטער ווילן גיין ווייל אזוי קען זי זיך אויסלערנען צו זיין אן אחות צו אנדערע זאכן, איין אינגערמאן האט מיר געזאגט ער איז געגאנגען אין צבא ווייל ער האט זיך געוואלט אויסלערנען פליגערס צו פיקסן, מ'צאלט אויף דעם זייער אסאך געלט, האט מאכטס א גזירה און נאכדעם מאכטס א פראפעגאנדע און נאכדעם וועט מען זאגן מ'האט מבטל געווען די גזירה. וויל דיך פרעגן עפעס, האסט נישט געקענט אפשטעלן איין משוגענע מענטש אין שטאט ער הייסט נחום ראזנבערג האסט אים נישט געקענט אפשטעלן מיט א בולעט און מיט בליטש און מיט אלע מיני טעראר ארום און ארום און וויאזוי האלטסטו דו קענסט אפשטעלן מדינת ישראל? דער תירוץ איז זיי מאכן נישט די גזירה זיי ברויכן ענק נישט אין מיליטער יעצט איך וויל וויסן מען גייט אראפנעמען דארטן מענער פרויען און קינדער כ'האב ענק פארציילט אז מען האט אמאל געמאכט אין מאנהעטן אויף פארטי סעקאנד סטריט צי פארטי סעווענט סטריט איז עס געווען מען האט געמאכט א פראטעסט איז דארטן עטס וועטס נאכקוקן עטס וועטס זעהן ביי פירסט עוועניו איז דא א טאפלעס באר א טאפלעס באר מיינט אז ס'איז דא דא שיקסעס וואס זיי גייען אן א טאפ און זיי סערווירן אלקעהאליק דרינקס און ס'זענען אריינגעגאנגען צענליגע בחורים נישט וויסענדיג זיי האבן ממש נישט געוואוסט, און זיי קומען ארויס אזוי צו צושאסן, זיי זאגן מיר, ר' נחום, ר' נחום, קומט, איר'ט עפעס זעהן? זאג איך, קינדערלעך טייערע, דא איז נישט קיין פלאץ פאר ענק, דא טארט עטס נישט אריינגיין. זאגן זיי, אונז דארף מיר אין טוילעט, וואס זאל מיר טון? בין איך געשטאנען דארט אינדרויסן, איך האב יעדן בחור און יעדן יונגערמאן אפגעשטעלט, זאגן, אנטשולדיגט, דא איז נישט קיין צניעות'דיג פלאץ אריינצוגיין. ס'איז געווען אזאלכע חכמים וואס האבן געוואלט זעהן וואס איז נישט צניעות'דיג זענען זיי אריין. יעצט איך וויל פרעגן, אונז זעמיר געגאנגען דארט פראטעסטירן מען זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, יא? כ'פארשטיי נישט, כ'בין נישט קלאר. אונזערע קינדער זענען הפקר פאר ענקערע פראטעסטס ווייל ס'איז דא אפאר שקצים וואס זיי מאכן אויף דעם גרויס געלט? איטס אנלי מאני! קיינער נעמט נישט יעצט אין מיליטער קיין בחורים געצווינגען. מ'מוז זיך שטעלן? דאס איז קלאר אז מ'מוז זיך שטעלן. דער בהמה זלמן לייב, איינער האט אים שוין מסביר געווען פאר זאלי קאהן אז זיי נעמען נישט. ס'איז נאר אויף אזוינפיל מ'מוז זיך שטעלן, מ'באקומט א פטור. אהרן האט דאס געזאגט שוין א צוויי יאר צוריק, אפילו אין צייט פון פעטער האט מען זיך אויך געשטעלט, נאר מ'האט געגעבן א פטור. און זלמן לייב צוריק האט געווארט צוויי יאר שפעטער איז ער געווארן קלוגער און ער האט אויך געזאגט. ס'איז שקר, ס'איז בלאף, ער איז שוין באהאוונט אז מ'האט אים אויסגעפאפט די גאנצע צייט. ס'האט מיר געזאגט א איד, דער וואלף גענוד, זאגט ער, איך בין פון סיגעט מארעמאריש, זאגט ער, ס'זענען געווען אזאלעכע ליגענערס, אז ווען איך וואלט נישט געבוירן געווארן דארט און געלעבט די ערשטע פערציג יאר פון מיין לעבן דארט וואלט איך געזאגט ס'איז אינגאנצן נישט געווען אזא שטאט ווי סיגעט מארעמאריש. סאו דאס איז וואטס גאוינג אן. מ'האט אויסגעלערנט דעם עולם מ'קען אונז איינרעדן כל דבר אסור און כל דבר שקר. מ'האט איינגערעדט נחום ראזנבערג האט א מנובלישע האטליין. היינט איז דא רבנים וואס זיי מוטשען מיך איך זאל זיי אראפנעמען פון האטליין, זיי האבן עס געטון בטעות. זאג איך, איך בין מסכים, אבער געב עס ארויס ברבים, ווייל אז דו בעטסט מיך איבער פרייוועט, מיר האסטו שוין געמאכט וויפיל דעמעדזש דו האסט געקענט, און איך האב עס רעזיסטעד ברוך השם, אבער עט די ענד אוו די דעי, איז דארפן די גאס וויסן וויאזוי די רבנים פירן זיך אויף מיט חתימות, ס'איז גארנישט ווערט, אז ממילא וויל איך מסביר זיין פארן עולם, קיינער זאל נישט שיקן די קינדער און קיינער זאל נישט גיין אליינס, וואס דו טוסט איז, דו ביסט א בהמה, פאר אפאר משוגעים וואס ווילן דא אנדרייען די שטאט, דעטס אלל יו ביקאם א וויקטעם פון בהמות, שפעטער וועסטו זעהן ווי ווייט מהאט דיך אביוזט עסטו דיר עס נישט קענען מוחל זיין, סאו אונז זעמיר קלאר נישט מיט דעם גאנצן פראטעסט און אונז האמיר מיט דעם גארנישט, יעצט וויל איך פרעגן נאך א זאך, דאס פלאץ איז אין ניו דזשערסי, ניו דזשערסי דאס איז די ארגסטע פלאץ דארטן יענע געגנט, נוארק איז די ארגסטע פלאץ וואס איז דא, דארט איז דא זונות, דארט איז דא דראגס, דארט איז דא וואס דו קענסט נאר טראכטן, וועגן דעם ניו דזשערסי איז איינע פון די ביליגסטע פלעצער, פון די טשיפעסט פלעיסעס, ביקאוז דארטן קען די גאווערמענט נישט פינישן מיט די חברה ווייל ס'איז צען יארן, יעצט אז מ'האט נאך געמאכט אז ס'איז ליגעל אויכעט איז קענסטו גארנישט טון, און ס'דא נאך א געזעץ וואס איז שוין ליגעל אין ניו יארק אויכעט, אז מ'כאפט דיך מיט מאריוואנא אין די טאש קען מען דיר גארנישט טון, ווער האט עס דיר פארקויפט? איטס נאן אוו יור ביזנעס. די פלעצער ווי עס איז ליגעל און ס'האט אויסגעהארגעט די גאנצע יוגענט, ווער נעמט אחריות אז מען זאל אהין טראגען בחורים מיט יונגלעך? און דארט איז אויך דא טאפלעס בארס, נישט וואס איך קען די געגענט, נאר איטס אלל אווער, אן דעם גייט דרייט זיך נישט די וועלט, סאו וויל איך פרעגען איין זאך, ווער נעמט אחריות אויף די אלע קינדער וואס וועלן דארט גיין, זיי קומען אויף א נייע פלאץ, זענען עקסיידעט, יעצט בשלמא ווען מען נעמט די קינדער כסדר אויף. טריפס און זיי זעען די וועלט איז איין זאך, אבער אז דו נעמסט זיי דא יעצט איין מאל, גייען זיי זיך דיך דאך יעצט צעלאזן, איז ממילא בעט איך יעדן איינעם, זאלסט נישט לאזן דיינע קינדער גיין, דו זאלסט אליינס אויך נישט גיין, ס'איז אביסל סאטמארע פראפעגאנדע צו מאכן פרנסה. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס דער עולם זאל וויסן, דער שטערן, דער יצחק שטערן, דער רשע, מיט די נאך אפאר רשעים, די האבן נישט געקענט אנפילן דעם גרויסן סטעדיום אין ניו דזשערסי, אין נוארק. פרודענשעל, זיי האבן עס נישט געקענט אנפילן, זיי האבן געמיינט אז מען האט געמאכט דעמאלטס די פראטעסט קעגן די אינטערנעט איז יעדער געקומען, אבער דער עולם איז שוין פעד אפ, דאס איז אויך נאר גוט איינמאל, וויפיל מאל אין א לעבן האט א מענטש חתונה? איינמאל, דעטס איט, יא עס מאכט זיך אמאל אז ער מוז זיך גט'ן און נאכאמאל חתונה האבן, אבער איטס מעיד פאר א וואן טיים מערידזש, זיי האבן געמיינט זיי וועלן יעדעס מאל ארומשלעפן דעם עולם מען וועט מאכן מיליאנען, מען וועט נישט מאכן גארנישט, עניוועי, רבנים האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיך געפרעגט. דו האקסט אז מען דארף נישט גיין, נו וואס איז מען נעמט דאך אבער בחורים אין מיליטער, זאג איך אים מען נעמט נישט, איך אליין וויל גיין אין מיליטער, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב געזאגט איך וויל מיך איינשרייבן אין מיליטער, איך גיי אין לשכת הגיוס, זאגן זיי דו ביסט שוין צו אלט, זאג איך אים ביסט א נאר, עטס דארפטס דאך האבן גענערעלער אויכעט, גענערעלער ווי עלטער איז בעסער, זאגן זיי יא אבער דו ביסט א פרומער אונז ברויך מיר דיך נישט, העסט גיין הכנות דריי מאל א טאג. זיי האלטן נישט ביי נעמען די פרומע, זיי ברויכן נישט לא מדבשך ולא מעוקצך, זיי נעמען נישט אראבער אויך נישט, עטס זענטס פונקט אזוי פראו אראבס און אנטי איזריעל פונקט אזוי ווי דער אראבער, עניוועי, כ'האב אנגערעדט אלע רבנים אז זאלן עס נישט טון, ס'איז אפילו צוגעקומען צום קאסובער דאגי אז איך האב געזאגט ס'איז שקר, האט ער ארויסגעגעבן א בריוו אז. פרעגט אים צו ער זאל ג צו ער איז מעודד די גאנצע פראטעסט האט ער געזאגט ניין ער לאט אז די זאכן וואס האט צו טון מיט ארץ ישראל זאלן די ארץ ישראל'דיגע רבנים נעמען קער וויטש איז א ווערי נארמאל תשובה עניוועי ס'איז דער יצחק שטערן האט געזעהן אז ער בלייבט א גרויסער בעל חוב ווייל דא מוז מען אויסצאלן אלעס פאראויס מען רעדט דא מסתם פון הונדערטער טויזענטער דאלער. זענען זיי געגאנגען זיי האבן ארויסגעלאזט א שם אז ס'איז געווארן צו א גרויסער עולם ממילא מוז מען גיין אין אן אנדער פלאץ, גיי ארויף אויף די טמא'נע כלי העסטו זעהן די אלטע סאטמארע באלאני ארבעט נישט ווייל מ'גייט ארויף אויף די טמא'נע כלי זעהט מען אז זיי האבן גענומען דא אין ברוקלין ממש דא מ'קען צו וואקן אפילו בארקלי סענטער איז אפילו נישט א העלפט נישטאמאל א העלפט אזוי גרויס ווי יענע, און גייען זיי ארום אז זיי האבן א גרויסן עולם, איז ס'קען זיין זיי'ן נישט אריינלייגן קיין בענקלעך, און ס'עט זיין א מעמד נשגב, מ'עט שטיין יעדער איינער. סקווער רב האט געזאגט אז בערגער העט נישט גיין זיצן מיט די אלע חברה, און געמאכט פיקטשערס ווי זיי שטייען, זיי זיצן נישט. עניוועי, דאס איז לצנות, האט ער געטרייט עפעס זאל מען כאטש מאכן. פארלירט דאך דא גרויס געלט, איז די רבנים האבן זיך צוריק געצויגן, זיי זעען מיט וועם זיי האנדלען, עס האט מיר געזאגט איינער פון די רבנים, באמת האבן מיר עס אלץ געמיינט אז סאטמאר איז אזא זאך וואס עס קעמפט פאר אידישקייט, ווען נישט אייער האטליין וואלט מיר עס אלץ אזוי געהאלטן, היינט זעען מיר זיי זענען בלאפערס, גענגסטערס, זיי זענען ארגער ווי די ציוניסטן, עניוועי, האבן זיי געמאכט אז מען וועט גיין דא אין בארקלי סענטער. א' שלח. אבער זיי האבן דאך נישט קיין געלט, גייען זיי נעמען געלט אריינצוגיין? און נאכמאל בעט מיין עולם, אל תלך בדרך איתם, זיי זיי פארפירן ענק, זיי זענען רשעים, זיי זאגן ענק ליגנט, און עט די ענד אוו די דעי גייען זיי ענק נאך אויסשפילן אויכעט, און סאטמאר האט דאס נישט געדינט זייער אינטערעסע, האבן זיי דאך געשיקט לופטערן. איז די רבנים וואס זענען משועבד ווייל נישט מען זאל סטראשען זיי אנצינדן זייער שול צו זיי זאלן אינטערפירן מיט די מתפללים, העי גייטס עטס האטס נישט קיין ברירה באט יעדער נארמאלער מענטש זאל נישט גיין דארטן, איך זאג נאכאמאל פארן עולם איך בין אן אנטי ציוניסט איך בין א סאטמארער תלמיד איך זאג אייך אז די ציונים נעמען יעצט נישט וואס עט זיין פינעף יאר ארום ווייס איך נישט יעצט שטעלט מען זיך מען געט א פטור און מען זאגט קענסט אהיימגיין. דעטס אלל, איט אלל בוילס דאון טו ווי מען זאגט ביוראקרעסי, מען דארף טוהן וואס מען הייסט, יעצט דו ווילסט נישט טוהן וואס די רעגירונג הייסט, איז גיי ברעך קאפ אליין, האט זיך ס'נישט מיט אונז, ס'האט נישט מיטן רעבינ'ס שיטה, ס'האט צו טוהן אז דו ביסט א ווייז גיי, יו וואנט דו עווריטינג אן יור און, העי, ברעיק יור העד אן יור און טו, יעצט. די זיבן זאטע יארן הייבן זיך אן אויסצולאזן, דער עולם כאפט שוין וואס דא גייט פאר, ס'איז דא רבנים וואס זיי קאלן אפ אז זיי האבן אונטערגעשריבן, זיי האבן אויך געהאלטן, מ'האט זיי אזוי פארפירט, זאג איך אים דאס איז אבער נישט קיין תירוץ, ווייל אז דו ווייסט נישט די מצב וואלסטו נישט געדארפט אונטערשרייבן, האסט געדארפט זאגן איך הער וואס דו זאגסט און לאז מיך ארויס, ווייל יצחק שטערן איז געקומען פושן און בוליען, א רב האט מיר געזאגט וואס האט נישט אונטערגעשריבן דו ווייסט וואס זיי האבן מיך געבוליעט, ער איז געקומען זיבן מאל, נארוואס, איך לאך פון איך האב געלט, איך האב ריעל עסטעיט, איך האב א ישיבה, איך לאך פון יצחק שטערן, יצחק שטערן איז ביי מיר נישט מער ווי א גארנישט. יעצט זיי האבן געזען אז זיי שטייען זייער שמאל מיט דעם גאנצן פראטעסט, זיך אויסלאזן א בוידעם, האבן זיי ארויסגעלאזט א שם אז רבי אהרן קומט אויך צו דעם פראטעסט, זלמן לייב מאכט א פראטעסט און רבי אהרן גייט קומען, דעט וויל בי דע דעי, באט עניוועי. זענען געגאנגען און זיי האבן געבעטן ישראל האגער פון ארץ ישראל דער בהמה, כ'האב געזאגט דער דער ישועות משה איז אויך געווען א רעבע מיינער, האט איבערגעלאזט צוויי זין, איינער א שייגעץ דאס איז מענדעלע, וואס זיי זאגן אז מענדעלע האט פארברענט יעצט די סמארטפאונס ווייל ער האט געהערט ווי איך בארעד אים, ווייל נישט איך רעד נישט נאר אויפן האטליין איך רעד אסאך מאל אויף וואטסעפפ אויך, כ'האב אים זייער מיאוס בארעדט. איז בקיצור האט ער געוואלט מאכן זיכער אז דער עולם וועט עס נישט הערן, און ער זאגט ביז פופציג מוז מען שטיין ביי זיין טיש, א משוגענער הונט, און וואס איז אז יענער פילט זיך נישט גוט און אז ער קען נישט שטיין? מען מוז שטיין, ער איז א געלערנטער פון דוד'ל ימח שמו סקווערער, דער סקווערער האט זיך אזוי געפירט אבער ער פארלירט יעצט דעם עולם, אלע סקווערער לאכן פון אים, זיי זאגן מיר, עניוועי איז געגאנגען דער. יצחק שטערן, ער האט געבעטן דארטן דעם אנדערן שטערן אין ארץ ישראל, דער וואס גיבט דארטן די חלוקה פון די עדה החרדית, ער איז א לעקער דא פאר סאקמער, פאר זאליקן, האט ער געבעטן אז מען זאל אנקאלן דא סרול האגאר המצרי אין מאנסי, און סרול האגאר המצרי זאל זאגן אז דער גאנצער וויזשניצער עולם זאלן גיין. יעצט, איך וויל ענק זאגן, דער ישראל האגער המצרי זעהט דאך אז ער גייט ווערן א גרויסע רבי, ער זעהט אבער ער האט נישט דעם עולם, ער האט זיך זייער מיאוס אויפגעפירט, און איך האב אים באזינגען די אלע יארן ווייל ער האט מיט מיר אנגעהויבן צו טשעפען פאר גארנישט, איך קען נישט דעם מענטש, איך מיין, נניח אז יצחק שטערן האט דאך געהייסן זאלסט אויף מיר אונטערשרייבן, ווער איז יצחק שטערן און ווער בין איך צו דיר, איך בין נישט דיין חסיד, איך בין נישט געגאנגען לעקן דיין טאטנס זכר, איך האב נישט געהאלטן פון דעם מענטש כהוא זה נישט, דער מענטש האט מיר געזאגט איך זאל ארויסגיין פון סאטמאר, איך זאל צוריקגיין אויף וויזשניץ, ווען איך בין געקומען אויף אמעריקע, האב איך אים געזאגט, רבי איך בין א בחור פון אכצן יאר, איך בין מסכים צו קומען אין ישיבה, און ער נעמט זיך אויס דער רבי, דער גראבער פיפל, ר' מאטעלע, דו מוזט אבער קומען צו אים פארהער יעדע וואך, זאג איך, אז איר העט זאגן א שיעור יעדן טאג העל איך קומען צו פארהער יעדע וואך, זאגט ער, ער העט זאגן א שיעור, ער האט אזוי געזאגט א שיעור פונקט ווי בלינד סרול האט געזאגט א שיעור, און ער האט נישט געזאגט, צוגעקומען דאנערשטאג, רופט ער מיך צו פארהער, גיי איך צו פארהער, זאג איך אים אנטשולדיגט, איר האט גארנישט פארגעלערנט, איך קען גארנישט, איך ווייס נישט וואס איר רופט מיך צום פארהער. און איך האב געזאגט בלייבטס געזונט, איך האב מיך אויפגעהויבן, איך האב מיטגענומען נאך א וויזשניצער בחור וואס איך האב אריינגעברענגט, בין געקומען מיט אים אינאיינעם פון ארץ ישראל, איך האב געזאגט קום לאמיר ביידע גיין אויף סאטמאר, דארפסט האבן דעם גראבן פיפל, ער וועט מיך גיין פארהערן, ער וועט מיך פארהערן. עניוועי, קיצור, דער סרול זעהט אז ער האט נישט דעם עולם, זיין טאטע היינט האט שוין אויך נישט דעם עולם, אין וויזשניץ לאכט מען שוין פון ר' מאטעלע אויכעט. די יוגנט, די פון פערציג און יונגער. האלט מען ס'איז א פיסטער שטריק, א איד וואס האט אפגע'גנב'עט געלט, א מארמארישער חיה, און ווען ס'איז געווען א דין תורה האט ער געבעקט זיינע זין, און ער האט זיך געהאט זיינע קאנעקשאנס, און שטעל דיר פאר פאר וועם שיקט ער יעדע וואך נאכן טיש, כ'ווייס נישט צו היינט נאך, פאר וועם שיקט ער כוס של ברכה? פארן גרעסטן נואף, קליין. קליין איז א נואף, ער האט געטוהן פונקט די זעלבע וואס דער האט געטוהן דארטן, דער בעלזער ברונער איז געפארן מיט אן אשת איש איז ער געפארן אויף אלבעני, דער קליין האט גענומען זיין סעקרעטערי און האט מיט איר געוואוינט אויפן וועג, און זי איז געקומען פארציילן פאר ר' מאטעלען, און שיקט אים ר' מאטעלע כוס של ברכה ער זאל האבן א ברכה. געטון א גוטן דזשאב, נאר ער האט געזאגט אז מער זאל ער אליין נישט פארן אהין דארט איינקויפן ריעל עסטעיט, ער זאל מיטנעמען זיין איידעם, זיין איידעם איז די זעלבער חיה ווי ער, באט עניוועי, זיי ווייסן אלע, אה, ר' מאטעלע ווען ער וואלט היינט אנגעהויבן מיט זיין רבנות שטעלע וואלט ער אויסגעזען אזוי ווי מענדעלע מיט סרול, מענדעלע מיינט ער זעהט אויס גוט, דער עולם זיצט און לאכט, איינער זאגט מיר דורכגייענדיג האט ער געזען זיבן מענדעלע'ס חברה בחורים, זיי הערן אויס נחום ראזענבערג'ס האטליין און זיי לאכן. איך זאג אז ער, מענדעלע, איז סתם א שייגעץ, מ'האט אים געשיקט אויף סקווער, האט ער געטראפן הערשי ברייער, מצא מינא את מינא. עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. כ'וויל נאר צוריק ווען מ'איז געגאנגען, מ'האט אפגעקאלט ר' מאטעלע'ס סרול האגער המצרי, דער ארץ ישראל'דיגער האט אים אפגעקאלט, אז ער זאל מאכן זיכער אז גאנץ וויזשניץ גייט. זאגט ער אים הער מיך אויס, איך בין שוין סיק ענד טייערד פון די אלע זאכן, זע זע, סאקמער קאקמער האט פארלוירן די ווערט, זאגט ער איך בין סיק ענד טייערד, איך זע נישט פארוואס מען דארף גיין, איך זע נישט פארוואס אונז דארף מיר זיך אין דעם מישן, אונז האמיר מיט דעם גארנישט, ארץ ישראל'דיגע פראבלעם זאלן דארט די גדולי הדור טוהן וואס זיי קענען, דער אמת איז די אמת'דיגער ביטול פון אז מען זאל נישט נעמען מיידלעך אין מיליטער אין תשי"ג י"ד איז נישט געווען אין אמעריקע, אמעריקע האט טאקע געמאכט גרויסע פראטעסטס אין וואשינגטאן, שמאשינגטאן, צינגטאן, דער חזון איש זכר צדיק לברכה האט עס מבטל געווען, ער האט זיך געטראפן מיט בן גוריון און בן גוריון האט געהאט דרך ארץ פאר גדולי ישראל, כאטשיג געווען אן אפיקורס, ער האט נישט געגלייבט אין גארנישט, און ער האט געזאגט ווייל צוויי אזאלכע גרויסע מענטשן האבן זיך געטראפן האט זיך צוגעגליכן צום הייליגן חזון איש דער דבר טמא, ער איז געווען די טומאה פונעם חזון איש, די להיפך וואס איז געווען די קדושה, האט ער אים געזאגט פאר אייער כבוד וועגן וועל איך מבטל זיין, מיידלעך דארפן נישט גיין אין מיליטער. האט אים דער חזון איש געזאגט, אבער היינט בין איך דא און די דא, וואס העט זיין מארגן, זאגט ער איך געב עס ביז ווילאנג די מדינה שטייט, ס'איז דא פון בן גוריון אן אינטערשריפט, מ'טאר נישט נעמען קיין פרומע מיידלעך אין מיליטער, נאר אונז האמיר גענומען דא קרעדיט, וואשינגטאן פאשינגטאן, איך ווייס נישט וויפיל ס'האט געהאלפן, וויאזוי האט דער גערער רבי געגעבן איינעם אמאל א הסכמה אם לא יועיל לא יזיק אויפן ספר, אז ס'וועט דיר נישט העלפן שאדטן עט עס דיר נישט, שוין זאל זיין אז וואשינגטאן האט עס געמאכט. און אפילו ווען וואשינגטאן האט עס געמאכט רעדט זיך סאטמאר איין זיי האבן עס געמאכט צו די שעמען ס'איז געווען יעדע קהילה פון כלל ישראל איז דארט געווען אלע זענען דארט געווען ביז צום סוף קיינער איז נישט געגאנגען צו די צייטונג און רעדן קיינער האט נישט פארגעשטאנען ווייל יעדער געווען ליטווישע מיט חסידישע ביז צום סוף איז געקומען אברהמעלע ווערצבערגער און די רבי איז אנגעקומען און האבן עס געברענגט דעם צייטונג אז דאס איז דער מענטש וואס האט עס צוזאם געשטעלט און מען האט געזינגען די רבי זאל לעבן ווען עס איז געקומען א יאר שפעטער האט מען געדארפט האבן א פראטעסט וועגן די ניתוחי מתים האט יעדער געזאגט פאר סאטמאר זייטס געזונט, דא איט אן יור און. דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, און סאיז אויך נישט קיין שולד פונעם רבי'ן, ער האט געהאט אזעלכע שקצים ארום און ארום ווי ס'וואלט איינער האט געזאגט ווען איך בין ווען נישט א געבוירענער אין סעגעט מארמאריש וואלט איך געזאגט זענען אזעלכע ליגנער ס'האט נישט עקזעסטירט אזא שטאט עניוועי. איז די אונטערשטע שורה האט סרול האגער, סרול האגער המצרי, געזאגט פאר סרול האגער לאז מיך ארויס פון די אלע זאכן, איך האב געטרייט מיט זיי צו פארן, כ'האב געזען ווען זיי ברויכן דיך נוצן זיי דיך, נאכדעם קאפענען זיי דיך אראפ, און זיי העלפן דיר נישט, זיי האבן נישט געהאלפן גארנישט פאר מיר ווען כ'האב בא'עוול'ט נחום ראזענבערג. כ'האב אים אריינגעשפיגן שפייעכץ אין פנים, און ממילא בין איך אויכעט געבליבן אן אויסגעשפילטער מענטש. יעצט, איך האב אלץ געוואוסט אז סרול האגער האט אריינגעברענגט סאטמאר אין די מלחמה, יעצט זעה איך גאר ניין, סאטמאר האט אריינגעברענגט סרול האגער ווייל זיי האבן געמאכט אזוי, עטס ווייסט דאך ס'איז דא י ג מידות שהתורה נדרשת בהם, קל וחומר גזירה שוה זיי האבן געמאכט אזוי, אזוי ווי נחום ראזענבערג הייסט דאך ראזענבערג. און די ראזענבערג משפחה זענען דאך ויז'ניצע חסידים דורי דורות, און אז אונז מיר גייען צו סרול האגער המצרי העט דאך נחום ראזענבערג זיך באמאכן, ממילא עמער אונז אריינשלעפן סרול האגער אין די מלחמה, אזוי זעהט זיך אויס יעצט אז ס'איז געווען די גאנצע סטרעטעדזשי, אבער ס'איז א גרויסע טעות, איך האב מיט ויז'ניץ גארנישט, כ'האב מיט ר' מאטעלען גארנישט געהאט, כ'בין א תלמיד פונעם אמרי חיים און דא האב איך געלערנט אביסל תורה אביסל יראת שמים מיט חסידות, און א תלמיד פונעם צער רבי'ן ר' משה'לע ביי אים האב איך געלערנט אזוי וויאזוי מען האקט אריין אין א מנחת חינוך, איך געדענק ס'איז געווען כמעט א גאנץ יאר איז נישט געווען איין וואך וואס מען זאל נישט, איך מיט אסאך בחורים וואס מ'האבן דורך געלערנט די מנחת חינוך, נישט דעם חינוך, חינוך דורך צו לערנען איז גארנישט, די מנחת חינוך יעדע וואך, און ר' משה'לע פלעגט זאגן א שיעור יעדע וואך אין מנחת חינוך. עניוועי, האבן זיי געמיינט אז אויב אזוי העט מען מיך צודריקן, צודריק נישט, דו האסט דיך אליין צוקוועטשט, האסט גענומען סרול האגער המצרי, האסט אים אראפגעברענגט מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ס'איז ארויסגעקומען אלע זיינע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון אין די יונגע יארן, און דעטס איט. סא דא איז ווי מען האלט יעצט, ווען איינער וויל וויסן צו ער זאל גיין צו דעם פראטעסט, היזהר וישמר זאלסט נישט מיטארבעטן מיט סאטמאר גארנישט, ווייל קודם זיי אליינס זענען דאך צוקריגט צווישן זיך, ווייסט שוין נישט וועלכע סאטמאר. חוץ פון דעם איז אלעס איז בלאף מען נעמט נישט אין מיליטער. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט ס'דא פלאקאטן אין די גאס קריאה נרגשת מאת מנהלי הישיבות הקדושות ואחינו בני ישראל בעיר ווילימסבורג איז זיי שטעלן ארויס גרויסע פלאקאטן זיי ווילן זעהן אז דער חינוך זאל זיין גוט און אלעס שרייבן זיי על דבר די אשר פשתה בדורותינו די מספחת דאס איז די נגעים מכלי הטעכנעלאגיע. נאכאמאל נעלאגיע, טעכנעלאגיע, בקיצור, און ס'טוט אפקילן די תלמידי הישיבה פון יעדע דבר שבקדושה, ממילא שרייבן די רבנים אונטער א מורא'דיגן בריוו אז מ'זאל דאס נישט האבן, איז אונטערגעשריבן אויפן אלף בית, איז אונטערגעשריבן אביגדור שמעון מענדלאוויץ, ברוך בנימין דייטש, דוד מערינג, הערשל אשכנזי, יואל ראזענבערג, יואל שטעסל, יידא שטאלצבערג.

נתן נטע מאשקאוויטש, קלמן האלבערשטאם, שמעון קליינמאן, און שמעון שלום ביסטאן, דאס זענען די מענטשן וואס זענען אויף דעם אונטערגעשריבן, כ'האב געוואלט זאגן, זעט אויס אז די רבנים זענען שוין סיק ענד טייערד אונטערצושרייבן, אדער עס איז נישט דא גענוג געלט זיי צו צאלן, שרייבן שוין אונטער מנהלי ישיבות הקדושות. יעצט כ'האב געוואלט האבן אן אופען דייעלאג מיט די מנהלי ישיבות הקדושות. וויפיל קינדער זענען געווארן אראפ פון אידישן דרך פונעם אינטערנעט און פון די טעכנעלאגיע, און וויפיל בחורים און קינדער זענען אראפ פון וועג ווייל מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון ישיבות. ס'איז שוין היינט נאך שבועות, ס'איז שוין דורך זעקס וואכן פונעם זמן, און איך הער נאך די קולות ווי טאטעס קאלן מיך אפ, ר' נחום מיין זון האט נישט וואו צו גיין. און איך זאג יעדן איינעם, איך קען דיר געבן ווי צו מאכן א GED, שיק אים ארבעטן. און ס'איז דא איינער וואס ער זאגט ער וויל שיקן דעם זון אויף ארץ ישראל, זאג איך אים, חס ושלום, שיקסט דיין זון אויף ארץ ישראל, איז עס דאס ארגסטע וואס קען זיין. פרעגט ער, וואס זאל איך טון? זאג איך, ער קען האקן פיש? זאגט ער, יא, ער איז א בעל כח. שטעל אים אריין אין א פיש סטאר, באצאל פארן פיש סטאר וויפיל ס'קאסט, כדי מען זאל אפילו נישט וויסן אז ער ארבעט אומזינסט, און מאך זיכער יעדע נאכט קומט ער אהיים און דו באקוקסט אים, און דיין ווייב לייגט זיך אריין די הענט אין זיינע הויזן טאש, נישט ווען ס'איז אנגעטון, נאר זי באקוקט וואס דארטן איז אלץ דא, צו ס'איז דא פון די מאראוואנע, צו ס'איז דא חשיש, צו ס'איז דא, ס'קען זיין טויזנט זאכן. ס'האט מיר דערציילט יעצט א פרוי, זי האט געטראפן איר זון מיט אזא קליין באטל, זי האט אים געפרעגט וואס דאס איז, זאגט ער ער האט ציין ווייטאג, דעמאלטס לייגט ער ארויף אביסל פון די ציין ווייטאג, שוין, בקיצור. איז ער געגאנגען, זי האט מיך אפגעקאלט און זי האט געפרעגט צו איך ווייס פון א מין דראג וואס דאס איז אין א קליין באטל, זאג איך געוואלד דאס איז די ארגסטע דראג, דאס איז סניפינג, און ווען ער נעמט זיך דאס שמעקן ברענט עס אים אויס דער מח, און ס'דא מיר אזעלכע אינגעלייט וואס ס'פעלט זיי שוין דער מח, זאג איך דאס איז די ווארסט, פרעגט זי פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז דאס, זאג איך עפנט עס אויף, פון דערווייטענס וועט איר זען ס'וועט ארויסקומען א שמעק, אן אראומע, און איר וועט ווערן דיזי אויפן פלאץ. און זי האט אזוי געטון, און זי האט מיך צוריק געקאלט הרב ראזענבערג אם אין נביא אתה בן נביא אתה, זאג איך אם אין בהמה אתה בן בהמה אתה, כ'האב דיך געזאגט אז אלע פרויען זאלן זיך גיין לערנען די אלע דראגס וואס דאס איז, איך האב דיך נישט געזעהן זאג איך ביי די קראונהייצער אסיפה, און איך האב דיך אפילו נישט געזעהן ביי די פלעטבושער אסיפה, סאו טוה מיר א טובה, לאז דיין זון זיי מקריב אויפן מזבח, און איך האב דיך אין דרערד און קאל מיך נישט. זאגט זי אז זי וויל עפעס טון, זאג איך, נעם צאם אלע דיינע פרענדס, איך וועל מאכן אן אסיפה דא אין וויליאמסבורג, איך וועל ברענגען די טאפ רעדנערס. ניין, דאס האט זי מורא ווייל יצחק שטערן מיט דעם וואס ער געט אכט אויף משמרת הצניעות, הערשל קלאר העט נישט לאזן, זאג איך, ווייסטו וואס, פיין, איז נאו פראבלעם, ווען דיין קינד העט שטארבן פון דראגס זאלסטו מיר מודיע זיין, דעטס אלל, מער פון דעם קען איך דיר נישט העלפן. שוין, דער עולם הייבט זיך אן אויפצווועקן. איז למעשה, איך וויל נאכאמאל פרעגן די אלע מנהלים, עס איז דאך דא אסאך מנהלים, איך האב געוואלט וויסן דעם אמת, פון וועלכן קרענק זענען מענטשן גע'הרג'עט געווארן מער? פון וועלכן קרענק זענען בחורים מיט מיידלעך אראפ פון וועג? זענען אראפ פונעם אינטערנעט? אדער זענען אראפ וואס מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון די חדר און פון די ישיבה? און פון די מיידל סקול. ווען דו וועסט האבן דעם ענפער פאר דעם וועסטו אליינס זעהן וואס פאר א שמוציגע נארישע פראפאגאנדע סאטמאר ארבעט דא כדי זאלן קענען אפוואשן זייער זינד וואס זיי האבן געטון אלע יארן. יעדע קינד וואס איך האב גערעדט וואס ער איז שוין אראפ פון וועג צוואנציג יאר אלט היינט און דרייסיג יאר זאגן זיי אלע דער מלמד האט געשטופט אין תחת געפאטשקעט דעם פופיק און ממילא זענען זיי אראפ פון וועג. גארנישט צו טון מיטן אינטערנעט לאנג ביפאר ס'נאך געווען אינטערנעט אין די וועלט. געשעפט, און שוין געווען הונדערטער דראפאוטס, נאר דעמאלטס איז נישט געווען קיין אינטערנעט האט מען עס נישט געקענט צאמשטעלן, היינט האט מען פונקטליך א חשבון וויפיל דראפאוטס אונז האבן, אונז האלט מיר ביי אפראקסימעטלי טוירטי פייוו פערסענט, דאס טייטש פון יעדע צען קינדער זענען דריי מיט א האלב ארויסגעפאלן פון סיסטעם, פיגער איט אוט, און זיי קומען אונז פארקויפן א קריאה נרגשת מאת מנהלי הישיבות הקדושות, איר זענט עטס א באנדע בלאפערס. ס'איז אויך געווען ערב ראש חודש סיוון אין קאנטינענטל א גרויסע מעמד עלינו ועל בנינו פון די גדולי הדור הגבל את העם אז זיי מ'זאל אובאכט געבן אז זאל נישט האבן די אלע טמא'נע טעכנעלאגיע. איך האב געוואלט וויסן עטס געדענקטס ווי ס'געווען א גרויסע. אסיפה אין קאנטינענטל, איך'ל ענק זאגן ווי, טאמער געדענקט עטס נישט, דער חזיר נחמיה וועבערמאן, אודאי אין הלל, דער חזיר נחמיה וועבערמאן, מען האט געוואלט צוזאמשטעלן פאר אים א מיליאן דאלער, האט מען עס געמאכט אין קאנטינענטל, יעצט לאמיר זיך בארעכענען. עטס האטס געמאכט א גרויסע אסיפה אין קאנטינענטל האל, און וואס איז דארט געווען? עלינו ועל בנינו טעכנעלאגיע. כ'וויל פארשטיין פונקטליך. נחמיה וועבערמאן האט מאנס געווען און מפתה געווען און אנגעשוואנגערט היימישע מיידלעך מיט טעכנעלאגיע? ער איז געזעסן אין אפארטמענט עף און האט אנגעשוואנגערט מיידלעך אין אפארטמענט דזשי? אדער ער האט צוגעשפארט דעם דזשי אז אפילו זיין ווייב האט נישט געקענט אריינקומען און אזוי האט ער געארבעט מיט די מיידלעך? יעצט איז דא נאך א זאך, ווער ס'האט מיטגעהאלטן זיין קעיס ווייסט אז ס'איז געווען דארט א פיקטשער ווי נחמיה געזעסן, א מיידל געזעסן אויף זיין שויס, אין די שויס, און ער האט זיך געגעבן א הייב אויף, און מ'זעהט א קישוי אבר, מ'האט נישט געזעהן דעם אבר, ס'איז געווען אונטער די הויזן, און די דזשורי האט אויף דעם געקוקט און זיי האבן דאס געהאלטן אז דאס איז געווען א שטיקל עווידענס אז ער איז געווען א מנוול. ווער האט געכאפט דעם פיקטשער? איך'ל אייך זאגן ווער, אונז ווייסט מען דעם נאמען. ס'האט עס געכאפט א מיידל וואס מ'האט איר געשיקט זאל באקומען דארט העלפ, און דערווייל האט זי באקומען סעקס ענד שי דידנט וואנט איט ענד שי דידנט קעיר פאר איט, איז זי געגאנגען און זי האט געכאפט פיקטשערס די גאנצע צייט מיט די טעכנעלאגיע, מאדערענע טעכנעלאגיע, און דאס האט געמאכט אז ס'זאל ארויסקומען וואסערע א שייגעץ און א חזיר ער איז געווען, ווי מעג ער זיצן מיט א מיידל אויף זיין שויס? דאס איז דאך נישט. דעטס אירעלעווענט צו האט יא געהאט א קישוי אבר צו נישט, ער האט דאס נישט געטארט טון, דאס איז קעגן די הלכה, קעגן יעדע הלכה אין אידישקייט און אין גויאישקייט. נאכדעם איז יעצט דא א מעשה, ס'האט אויפגעפלאצט א גאנצע סטעדיום, און דאס איז געשען אין ענגלאנד, אין מענטשעסטער, דארטן ווי מ'האט נישט געלאזט מ'זאל קומען פאראויס יארן לאנג מ'האט יעדן גערודפ'ט, און ברוך המקום שהרגך, הער ס'איז געשטארבן נעבעך אידן אויכעט, דאס איז גענוג א שאד, הלוואי ווען דער דיין פון סאקמער קאקמער וואלט דארט געווען, און ער וואלט געהארגעט געווארן, דעמאלטס וואלט עס אים סערווד. און וואוט האב סערווד אים רייט, און אויך מתתיהו סאלאמאן וואלט דארט געווען וואוט האב סערווד אים רייט טו. עניוועי איז דאך דא א איד וואס ער שרייבט אז זיין ווייב האט געהאט א סמארטפאון, און די סמארטפאון האט מציל געווען איר לעבן ווייל ס'איז געפאלן שטיקער פון די באמבע, און זי האט געהאלטן אינמיטן רעדן און ס'האט אויפגעריסן דעם סמארטפאון און דאס האט איר מציל געווען דאס לעבן. סאו איך האב ענק שוין געזאגט, יעדע זאך האט א פראו מיט א קאן, א טעלער קען מען עסן פליישיגס, מען קען עסן מילכיגס, און מען קען עסן ביידע אינאיינעם, מען קען עסן טרייפות, מען קען נישט אסר'ן די טעלערס, אונז דארף מיר אנהייבן אריינצולייגן כוחות יעצט אין חינוך, מסביר זיין וואס דאס איז א סמארטפאון, און די רבי זאל ברענגען אין חדר א סמארטפאון, און ווייזן וויאזוי ס'קען ארויפפאלן הסתכלות אסורות, און ווייזן אז דאס מיינט דער אייבערשטער, און ווען ער זאגט אונז אין די תורה ולא. תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, האבן עטס ענק געמיינט אז די גאנצע זאך איז נאר אז אין די גאס זאל מען נישט זעהן א האלב נאקעטע גויטע, מען דארף וויסן דאס אלעס, און אלעס דארף מען רעדן מיט קינדער, זיי לעבן אין דעם מצב און אין דעם דור וואס מען דארף דאס רעדן. און אין ארץ ישראל לעבט מען א מצב און א דור וואס די אראבער האבן זיך צולאזט מיט אפאר יאר צוריק, זיי האבן געווארפן באמבעס, מ'האט געהארגעט קינדער, קינדער זענען געגאנגען מיט מאסקס אין חדר. פארוואס זענען זיי געגאנגען אזוי? ביקאז אויב דאס איז די פגע הזמן דארף מען פאר דעם זיך היטן. און די זעלבע אויך מיטן אינטערנעט, נישט געטס עס א אסר און ווער ס'האט עס ווארפט מען ארויס, די קינדער, וואס זענען די קינדער שולדיג? און ווער ביסטו זאלסט מחליט זיין צו די טאטע ברויך עס צו נישט? און ווער ביסטו אז דו זאלסט דיך באדן מיטן בלוט פון דעם קינד ווייל די טאטע האט עס און ער פאלגט דיך נישט? כ'האב אייביג געזאגט, ווען די רבנים וואלטן געזאגט רבותי האטס נישט קיין סמארטפאון, ס'איז זייער נישט גוט, וואלט רוב מענטשן עס נישט געהאט. דו קומסט אן מיט טעראר? קעגן טעראר זעמער אונז אויך דא. אונז קען מיר, אונז האמיר אלע גרעדזשועט דעם זעלבן חדר, אין די זעלבע ישיבה, אונז זעמיר געווען אין בארהאם סטריט, און נאכדעם זעמיר געווען אין סענד סטריט, אונז קען מיר די אלע שייגעץ שטיק, און אונז ווייסט מיר ווען עטס פארקויפטס ליגנט, און ווען נישט, אונז קען מען די אלע שייגעץ שטיק, איט העפענס טו בי אז די לעצטע צען פופצן יאר האב איך נישט געזען מען זאל פארקויפן נאר ליגן, מיין חרם וואס עטס האטס ארויפגעלייגט און עטס האטס געזאגט אז איך ברענג אונטער דעם דור, דאס איז געווען פול מיט שקר, עבי בעיבי שטיין'ס טאטע האט געזאגט אינעם סאטמארע קול הלשון האט מען דארטן אזא האטליין ביי די זאלוינים אז נחום ראזענבערג ברענגט. אונטער דעם חינוך פון גאנץ כלל ישראל, ווייל ער האט א האטליין, און זיין זון וויל ווערן א מיידל, צו ער איז שוין געווארן א מיידל, ס'איז א מורא'דיגע זאך, זיי האבן זיך געוואלט פארדעקן זייער שייגעץ שטיק אונטער יענעם, און דאס האט זיי געהארגעט. מאטל שטיין איז געווען יארן לאנג אין מונקאטש ראש ישיבה, און מ'האט מיר געזאגט אז מ'האט אים געזאגט וואס ס'גייט פאר, באט הי קאדנט קעיר לעס, זיין טשעק איז געווען און דעטס איט. זאגט מיר איינער איז געווען יעצט אין מאנהעטן אין א האספיטל איז דער מינקאטשער שטינקאטשער ימח שמו ער זאל אפפייגן נאר עס זאל קודם נאך דויערן צען יאר ער זאל זיך ליידן יסורים גייט ער אין די אנקאלאדזשי דארטן דאס איז אין די קענסער דעפארטמענט דער שייגעץ האט אויך געוויסט און ער האט גארנישט געטוהן און יעצט וועט מען זאגן נחום ראזענבערג האט דא געהארגעט די יוגנט. ום ראזענבערג האט ענק די יוגנט נישט געהארגעט ער האט ענק מציל געווען די יוגנט און דעס איז סאטמער טאמער שטימט עס נישט מיט זיי ווען זיי האבן שוין געזען אז זיי האבן מיך פארלוירן האבן זיי שוין אנגעהויבן צו שיקן שליחים זיי האבן געשיקט דעם פגר טמא וואס האט יעצט אפגעפייגערט פון ראש ישיבה שערי יושר ר' ראזנבלום דער פגר טמא ער זאל פאלן אין דר'ערד האט ער ער האט אפגעקאלט זיין גבאי. זאל אריבער קומען, מען דארף זיך דורך קומען, זאג איך אים, איך האב דיך אין דר'ערד דורך קומען, פאר דו האסט ארויסגעשטעלט אן איסור ווארלד ווייד אויף מיר, האט מען זיך געדארפט דורך קומען, יעצט איך האב שוין נישט וואס צו פארלירן, איך וועל שוין פארן אלל די וועי, און דער פגר טמא האט נאך געוואלט מיט מיר פארהאנדלען, וועגן די משמרת הצניעות איז מאני מען, איז ער האט ער האט געפסקנט מען מעג שלאגן און מען מעג צונעמען געלט, און יעצט האט ער ברוך השם אפ. פייגערט ער זאל פאלן, ער וועט אפילו אין גיהנום נישט אנקומען, מען קאפעט אים ארום אין די הרי חושך, ער האט אזויפיל בחורים ארויסגעווארפן און אזא חורבן געמאכט אז איך ווייס נישט צו מען קען עס פאררעכטן, עניוועי שרייבן זיי אז אונזער עתיד איז אין א סכנה לא נניח ולא נשקוט להצלת שארית הפליטה מעמד עלינו ועל בנינו דאס איז. ה' במדבר ערב ראש חודש סיוון, און דאס איז דארטן ווי מען האט געמאכט די זעלבע אסיפה מען זאל ראטעווען דעם מעגא חזיר נחמיה וועבערמאן און אלע חברים ארום און ארום, דער אמת איז איך האלט אז נחמיה איז א צדיק ווייל איך האב אים געבעטן נחמיה נעם דיך רעדן זינג זמירות דערצייל וועגן אלע משמרת הצניעות ווער עס זענען געווען און די גאווערמענט האט געוואלט הערן נחמיה געזאגט ס'איז נישט געווען קיינער נאר ער אליינס. איי, ס'איז געווען פאנטשמען, היטמען, מיט אלע אנדערע שקצים, דאס האט ער נישט געוואלט, ער האט גענומען אויף זיך דאס גאנצע וואס ער זיצט, האט ער גענומען אויף זיך די אלע עבירות וואס מ'האט געטון דא, און ער האט אויך גענומען די עבירות פון די אלע חזירים, און מ'האט אויך געגעבן פאר בחורים מעדעצינען, איליגעל, ווי מעגסטו געבן דראגס? און ווען איך האב עס אפגעשטעלט איז געקומען צו מיר. די מענטשן, ניין ס'איז נאר געווען ווייטעמינס, דו האסט א רעכט צו געבן ווייטעמינס, א בחור אנטוויקלט זיך, און אלע זיינע חלקים פון די רמ"ח איברים ושס"ה גידים וואקסן, והא ראיה די פיס וואקסן מיט מיט די הענט, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט הענט אזוי קליין ווי א בעיבי און די פיס זענען אים גרויס, די זעלבע וואקסט די אינסייד אין די באדי האט א מענטש דעם חלק וואס ס'טוט פרו ורבו. די ביצים וואקסן, די גיד וואקסט אינעווענדיג, די חדרי זרע וואקסט, אלעס וואקסט, און אז דו געסט אים מעדיצינען, אפילו ווייטעמינס, ס'זאל אים אפשטעלן, איך ווייס נישט וויפיל ווייטעמינס אים העלפן, אבער על כל פנים, יו אר קילינג די מען, דו הרג'סט די מענטש! עטס האטס נישט קיין רעכט דאס צו טון, און איך וויל זאגן, ביי אונז זאגן זיי אז זיי געבן נאר ווייטעמינס, איך ווייס נישט, זיי האבן עס גראד אפגעשטעלט ווען איך האב זיך אריינגעלייגט אין דעם, און זיי האבן אנגעזאגט קיינער זאל נישט פארציילן, אבער אין גער גיבט מען אויכעט די זעלבע פילן. זיי מיינען אז א בחור קריגט א קישוי אבר איז ער שוין טויט, ס'גארנישט, אזוי וואקסט מען, דער אבר סטרעטשט זיך און בפרט נאך ווען מ'לענגערט זיך ווען מ'שטייט אויף, און אז דו האסט נישט קיין שלעכטע מחשבות איז דאס איז דער וועג וויאזוי מ'וואקסט, דאס איז דער וועג וויאזוי מ'וואקסט. איך וויל נאך מאכן א שיעור וועגן דעם אויכעט, ווייל אסאך מענטשן פרעגן מיך. וועגן מאכט מען חיבוק ונישוק מיטן ווייב, דער סרול בהמה, דער בהמה סרול האגער פון ארץ ישראל האט געזאגט מען טאר נישט חיבוק ונישוק, ער איז א משוגענער, ער זאגט קעגן די תורה, קיינער וועט אים נישט זאגן גארנישט, און איך גיי מאכן א לאנגע שיעור וועגן דעם מסביר צו זיין דעם גאנצן ענין, צו מען מעג קומען צו א קישוי אבר צו מען טאר נישט, און צו ס'שאדט צו זרע לבטלה צו נישט, איך האב א גאנצע אריכות פון די ראשונים, אנגעהויבן פון די גמרא, נאר ס'איז נישט אויף יעצט, יעצט וויל איך נאר היילייטן וואס איך וויל היילייטן. יעצט יוסף דוד קרויס מיר האט געברענגט א בחור פילס וואס ער האט אים געגעבן און איך האב אים קאנפראנטעד האב איך אים געזאגט זעסט די פיל דעס האסטו געגעבן פאר א בחור וואס ער קריגט א קישוי אבר זאג איך אים דו חזיר דו פארוואס נעמסטו עס נישט זאגט ער איך האב א ווייב איך מעג שטופן אין איר בקיצור און איך האב געוואלט דעם בחור נעמען צו די פאליס אז ער געט אין די ישיבה מעדיקעישן. למעשה האבן זיי אפגעסטראשעט זיין טאטן און ער איז נישט געקומען, אבער איך האב אים אין דר'ערד. איך האף אז זיין קינד וועט קיינמאל נישט זוכה זיין צו האבן קיין קינדער, ווייל יוסף דוד האט זיך געשפילט אויפן דאקטער. יו פיפל דאונט אנדערסטענד, טאמער ס'איז אמת דארף מען קודם גיין צו א דאקטער זאגן מען האט עס מיר געגעבן, איך וויל וויסן כ'האב עס גענומען א האלב יאר צו א יאר, וואס קען זיין די שלעכטע תוצאות? מען וועט דאס נישט טון ווייל מ'האט מורא, יוסף דוד האט געסטראשעט, עטס ווייסט וואס, דער וואס האט נאך מורא פאר די חברה דער זאל טאקע האבן אזויפיל נחת פון זיינע קינדער אזויפיל וויפיל דזשאו דיענדזשעלאו'ס טאטע האט געהאט פון דזשאו דיענדזשעלאו, זענטס משוגעים, עטס געטס אויף אייערע קינדערס לעבן פאר משוגענע זאכן, מען וועט דאך אים עניוועי ארויסווארפן ווען די ראש ישיבה וועט בייפאלן אז ער וויל אים שוין נישט האבן, מען וועט דאך אים עניוועי ארויסווארפן, סאו וואס האסטו מורא? יעצט דער ראש ישיבה וואס איך האב געזאגט דער הייסט רבינו אברהם יוסף ב"ר דוד ימח שמו וזכרו ראש ישיבה פון שערי יושר ווער ס'געדענקט ער איז געווען דער ראש ישיבה אלע יארן און ס'געווען צו די שלושים האט מען געמאכט א גאנצע זאך די פטירה ביום ה' באב באולם בית יעקב דער רשע איז רעספאנסיבעל פאר א גרויס חלק פונעם רשעות פון די משמרת הצניעות, זיי זענען אייביג געגאנגען צו אים זיך דורכרעדן, און שטעל דיר פאר, ער רופט מיך, פרעג איך אים, זאג מיר, אונז קען מיר זיך פון ערגעץ? איך האב אייך געלערנט אמאל אין ישיבה, וואס א רעכט האט איר מיך צו רופן בכלל? איר מיינט ווייל איר וואוינט אין בארא פארק און איך וואוין אין ברוקלין זעמיר, ווי מען זאגט, משועבד איינער צום צווייטן? איך האב אייך ברוך השם קיינמאל קיין שיעור נישט געהערט, און איר האט פון מיר אויך נישט געהערט, ווייל איר האט נישט געטארט הערן דעם האטליין. סאו ס'איז א מיוטשעל פילינגס און איך האב אייך אין בוידעם ער גייט מיך אנקאלן א רשע אן אויסגעריסענע רשע געווען אלע יארן און זיי האבן געזעהן אז ס'ארבעט נישט כ'האב נישט צוגעשפארט דעם האטליין נאכדעם וואס זיי האבן ארויסגעגעבן דעם גרויסן איסור און במילא האבן זיי ווי געוואלט אריינמישן רבנים די נ א די איך בין דאך אויף די אנדערע זייט פון די רבנים קען א ריפאבליקען גיין ווערן יעצט א דעמאקראט אנלעס ער טשעינדזשט זיין סטעטוס איך בין דאך קעגן ענק איך האלט אז די רבנים האבן אומגעברענגט כלל ישראל. איך האלט אז היטלער איז נאך געווען א גרויסער צדיק קעגן די רבנים. די רבנים האבן געמאכט מער א חורבן אין אידישקייט וויפיל היטלער האט געמאכט. גייט ער מיך רופן האב איך אים געזאגט אנטשולדיגט אונז קען מיר זיך נישט. האט דער ראש ישיבה געזאגט איך זאל וויסן די חברה זענען שטארק זיי האבן כח. זאָג איך אים זײ האָבן נישט קײן כּוח, זאָג איך די מרגלים האָבן געזאָגט, װאָס האָבן זײ געשריגן? כי חזק הוא ממנו, זאָגט רשי, ס'איז אַ מדרש מן הקדוש ברוך הוא. די מרגלים האָבן געװאָלט אײַנרעדן, אַז די גױים, װאָס זײ זיצן אין ארץ-ישׂראל, זענען שטערקער פֿונעם אײבערשטן. װער האָט באַשאַפֿן װעם? דער אײבערשטער די גױים צי די גױים דעם אײבערשטן? האָט דאָך דער אײבערשטער באַשאַפֿן די גױים, נו, װיִאַזױ זענען זײ געװאָרן שטערקער? זעלבע האָב איך אים געזאָגט אױכעט. קײנער איז נישט שטערקער פֿונעם אײבערשטן. און איך ביז צום לעצטן טראפ בלוט וועל איך מיך שלאגן מיט זיי, איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, און זענען געפאלן ווי די פליגן, און ער האט מיטגעפייגערט און ער איז שוין אויך נישט דא. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, איך זאג די גאנצע צייט מען דארף נעמען די טעכנעלאגיע און מען דארף עס אויסנוצן צום גוטן, איך האב אמאל געמאכט א פראגרעם אויף הלכות וסתות, כ'האב געהאלטן אז די רבנים קענען נישט, כ'האב געהאלטן אז זלמן לייב פיליפ, איך האב אריינגעשיקט צו אים שאלות אויף די צעטעלעך וואס האט זיך ארומגעדרייט, ער האט נישט געענטפערט צו די זאך אויף קיין איינעם, איך האב זיי אלע, כ'בין געווען אין ארץ ישראל ביי ירושלימ'ער רב, עס איז געווען דושינסקי, און ער האט, איך בין אים אריינגעגאנגען פרעגן א שאלה, און איך געב אריין. איך בין פון חוץ לארץ, דאס איז מיין ווייב'ס וסתות. זאג איך, אבער מיר מוזט איר אלעס אויפשרייבן ווייל איך בין א גרויסער עם הארץ. פרעגט ער, וואו דרייט איר אייך? זאג איך, אין סאטמאר. יא. פרעגט ער, איז דא אסאך אזאלכע עמי הארצים ווי איר? זאג איך, ר' איד, איך וויל אייך עפעס זאגן. באליידיגט נישט א מענטש ווען ער פרעגט א שאלה, ווייל איך קען ווערן אינגאנצן טורנד אףף און איך קען אוועקגיין אומגעפרעגט. אומגעענטפערט, זאגט ער, איר זענט גערעכט, שטעלט ער עס אויס ווען מיין דארף ווייב וואלט זיך געדארפט פורש זיין לויט דעם צעטל. בקיצור, כ'קום צוריק, כ'מאך קאפיס דערפון, כ'קום צוריק צען מינוט שפעטער און כ'זאג אים, ר' איד, איר זעט אז דאס איז א געהעריגע וסת הפלגה בדילוג, אן א חולקים? הייבט ער אן צו קוקן, כ'האב דאך געמיינט איר קענט גארנישט, זאג איך, לאמיך דיר זאגן, איך בין דער וואס כ'האב געמאכט דעם קאמפיוטער אויף וסתות, און איר האט אונטערגעשריבן אז ס'איז נישט גוט. און וויל איך אייך זאגן, איך גיי יעצט ארויסגעבן אין די גאס פארוואס מען מוז עס האבן, ווייל די רבנים קענען נישט קיין וועסטעס, איז במילא האט ער זיך אפגעלאזט פון מיר. די רבנים די רשעים זענען ווארט פאר נאטינג, איז למעשה האב איך געמאכט אזא אזא גאנצע דאס א א פראגרעם, איך האב עס געמאכט לויט אלע שיטות זאל אויסהאלטן ווי א שיטה, ס'איז דא וואס האלטן אז סילוק און דילוג מוז מען נישט רעכענען, אלעס איז געווען דא. נאכדעם בין איך געגאנגען כ'האב צוגעלייגט חמשה ביי טאג און שבעה נקיים, כ'האב עס אריינגעלייגט אין מקוואות, כ'האב מיט גרויסע מקוה איד מקוה אידן זיי האבן אסאך קאסטומערס, האבן געזאגט ר' מנחם אונז שיקן מיר אהיים עוורידזש דרײַ פרויען א נאכט, איר ווייסט וואס דאס הייסט? די דרײַ פרויען זענען דארטן א טאג פריער, ווייל זיי זענען זיך טועה, די פינף טאג רעכנט מען יא אריין דעם יום הראיה, די זיבן טאג מוז זיין ערשט נאך בין השמשות ווען ס'איז שוין ליל, ס'איז א גאנצע זאך, כ'האב שוין גערעדט אויף הלכות נדה, כ'וועל נאך ממשיך זיין אויך. איז למעשה איז עס א מורא'דיגע זאך. איז געקומען א שייגעץ דוד ראזענבערג וואס ער איז נאר געווען גרויס ווייל ער איז געווען דער באלעבאס אין מצה בעקעריי היינט איז ער א דרעקיגער ער האט אנגעהויבן ארום צו שרייבן בריוון און געלאפן צו רבנים און שוין איך האב מיך אויסגעלאכט ווייל איך האב מיט אים גארנישט די זעלבע זאך דזשאסט ביקאז אונז שערן מיר איין זיפ קאוד דאס איז מיינט אז זיי קענען אונז באלעבאטעווען, און דאס איז געוען דעם קלויזענבורגער רב'ס מיסטעיק, איך בין עהם נישט מוחל פארן קלויזענבורגער רב קיינמאל, וואס פאר א גוט יאר האט ער זיך געלאזט פון סאטמאר, ער האט געדארפט צוריק פאנטשען דארט ווי ס'טוט וויי, איז ער אנטלאפן, נארוואס, ער האט אויפגעשטעלט אידישקייט זייער שיין, קיין עין הרע אין ארץ ישראל, אבער דא האט ער איבערגעלאזט א חורבה אז די רשעים האבן געמיינט אז זיי קענען ווייטער פירן, ער האט געהאט וועגן עס אפצושטעלן, ער האט אסאך געוויסט. געהאט, ער האט געקענט אלע רבנים וואס זענען געווען אינוואלווד העלפן פאר קאסטנער איינצורעדן די אידן מען גייט נאר צו די ארבעט, ער האט ער האט געהאט די אלע זאכן און ער האט עס גענוצט ווען ער האט געזען ער מוז עס נוצן און ס'האט געהאלפן, נאר וואס ער איז אנטלאפן, עניוועי איז למעשה איז געקומען דער דוד ראזנבערג האט זיך אנגעהויבן משוגע צו מאכן. איך האב אים אנגעפיפן, איך האב עס ארויסגעגעבן, איך האב אפילו ארויסגעגעבן ספרים וואס דאס האט ארויסגעדרוקט, ספעשל לוחות, עקסטער עונות בייטאג ביינאכט, אה, איך האב מיט דוד ראזענבערג גארנישט, ביי מיר איז ער א גאנצער משוגענער, און זיין טאטע געווען דער זעלבער היטלער געליטענער משוגענער ווי ער, ער האט געקענט אנפראסקען קינדער פאר גארנישט, אז א קינד האט אהיימגעקאלט אז מען געט יעדן טאג לאקשן מיט קעז האט ער אים געמאכט א גרויסן טאפ לאקשן קעז, און אים אויפגעשטעלט יעדער זאל פון אים לאכן, ס'איז געווען צוויי קינדער וואס האבן גע'גנב'עט פון פושקעס, און א קינד דארף מען לערנען, האט ער אויפגעהאנגען גרויסע טו ביי פארס, און זיי געהאלטן אין יארד אין בארום סטריט, איך וועל מער נישט גנב'ענען, די ביידע זענען אוועק פון אידישקייט, זיי האבן געזאגט ר' יודל'ן גיי אין דר'ערד, זענען געווארן גוים גמורים, ער איז געווען א בעל מחנך, געווען א משוגענער. געהאט א ריזיגן קאפ, חתם סופר'ס אן אייניקל, ער האט עס אויסגענוצט פאר זיין רשעות. עניוועי, איז איך וויל צוריק קומען דא, נישט אוועקקריכן צו רבי אידל, דוד ראזענבערג, א משוגענער, דער איז ארום געגאנגען, ער האט געטוהן, ער האט געדרייט און געמאכט און געטוהן און געמאכט. איך האב מיך אויסגעלאכט פון דעם משוגענער, ווייל איך האב מיט אים גארנישט. דו פארשטייסט? ער האט פרובירט חורבות מיט מעשות, קאמפיוטערס מאכן מיסטעיקס, און די אלע באלאוני קויף איך נישט. איך האב געזעהן אז עם א לייב פיליפ, איך האב נאך דאס צעטל, ער האט אויפגעשריבן א פאלשע וועסט. ער קען אויך נישט, און איך וויל דיר עפעס זאגן, איך ווייס נאך נישט וויפיל ער קען מראות. מיר האט דערציילט אודווארער רב זכרונו לברכה אז ער האט עפעס גע'פסק'נט פאר א אינגערמאן דעם נעקסטן טאג פון די חתונה, איז עם א לייב האט געזאגט ניין, מען דארף ציילן חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים און די גאנצע מעשה, ער האט געזאגט פיר טעג, טעג איז אויך גענוג, יענער איז צוגעקומען צו מיר, איך האב, ער האט מיך געפרעגט וואס ער זאל טון, דאס זאג איך, גיי צום אודווארער רב, דעמאלטס האב איך נאך נישט גע'פסק'נט. נאכדעם ווען מען זאגט א יונגערמאן, אודווארער רב האט עס גראד מתיר געווען, די גאנג דער יונגערמאן האט עס פארציילט פארן פאר עם א לייב, זע דו ביסט א חיה פון וואלד, האט עם א לייב אפגעקאלט דעם אודווארער רב בזה הלשון, עס האט מיר אודווארער רב פארציילט, אודווארער רב זכרונו לברכה, ער האט געזאגט אז איך האב געפסקנט טארסטו נישט פסקנען אנדערש, ווען נישט זעט עס אויס ווי שתי תורות בישראל און איך פארליר מיין גאנצן פנים. איר הערט א ראצער ער פארלירן זיין פנים, דו האסט פארלוירן דיין פנים ווען דיין זון האט געשטופט אלע קינדער אין תחת נאך די חתונה אין מאנסי און דו האסט געדארפט באצאלן זעקס צו דריי טויזענט דאלער א חודש פאר די פרוי זאל האבן די קינדער האסטו געשריגן די רבנים זענען פסול דאס איז דיינע רבנים ס'איז התאחדות רבנים דאס איז די דרערד-ליגערס עניוועי איז געגאנגען דער דוד און ער האט געפירט א מלחמה איך האב עס ארויסגעגעבן נאכדעם האב איך געמאכט אויף קאלארס אויך אויף מראות, פארוואס? כ'פלעג ארומפארן איבעראל, ס'איז געווען הונדערטער מייל וואו ס'איז נישט געווען האב איך קיינעם וועם צו פרעגן, און אין רוסלאנד און דא אין אמעריקע, כ'האב א מקווה, פיין די פרוי ווייסט אבער נישט צו זי מעג גיין צו נישט, ס'האט געדארפט קאסטן זייער אסאך געלט, איך האב שוין געהאט אריינגעלייגט עפעס איבער צען טויזענט דאלער, כ'האב געדארפט האבן א ספעשל איי, ס'איז גוט געווען, דעמאלס איז די רבנים ארויס מיט א גאנצן איסור. האב איך געזאגט פאר די רבנים, כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, עטס זענטס רבנים ווען איך נישט, און איטס יור אבליגעישאן זאלטס צושטעלן איבעראל ווער ס'זאל פסק'נען, און איך האב אין דעם גארנישט, און ענק כ'האב אמאל געדארפט מאכן אן אייז מקווה, א קונסט אייז מקווה מיט אייז, און דוד דער שייגעץ איז עס געוואר געווארן און געלאפן צום סיגוטער, די סיגוטער האט עהם געזאגט דוד זאלסט עסן אזא פרישע מצות און פעיראל, דעטס אל, האט אים ארויסגעווארפן ווי א הינט, איז האב איך געדארפט מאכן אזא מקווה, האב איך געקאלט ר' מאיר בראנדסדארפער, איך בין דא אין ספעין, ס'איז ס'געהערט פאר ספעין ס'איז אבער אין מאראקא און מען דארף האבן א מקוה כ'האב יעצט געטראפען די מקווה פסול זאגט ער איך קען דיר נישט געבן קיין היתר זאג איך ווייסט איר וואס איך וועל אייך עפעס זאגן איך בין נישט קיין רב און איר יא איר פרעסט אייך פון קהל'ס חשבון קומטס אראפ דא און ערלעדיגטס זיך ס'איז דא א פראבלעם ס'איז דא די צעניגע פרויען אין מקווה יעדע נאכט און מען דארף וויסן וואס צו טון זאגט ער אקעי ווייסטע וואס שטילערהייט זאג איך דיר אז די מעגסט עס טון און ווען ס'נעמט זיך אן עונת הגשמים זאלסט עס איבערמאכן געזאגט פיין יעצט רעדסטו ווי א נארמאלער מענטש טאר נישט מ'טאר נישט. עניוועי, למעשה האב איך קיינמאל נישט ארויסגעגעבן נאך די מראות, קודם איז געווען א גרויסע מלחמה, א רעזיסטענס, און נאכדעם יעדע רב האט געדארפט קויפן זייער א טייערע קאמפיוטער מיט א גוטע ארג, האב איך געקלערט ווייסטו וואס, די רבנים לאזן נישט, איך וועל זיי אפגעבן דין וחשבון, מ'איז דאך, איך בין דאך נישט די שטאטס רב. די סוף איז געווען אז עפעס א לובאוויטשער פרוי האט גענומען ביי מיר די גאנצע אינפארמעישן פון די וסתות, זי האט געמאכט אן עפפ דערפון, מען קען עס זעהן אויפן עפפ, זי האט אבער נאר אריינגעשטעלט שיטת חבד, זי האט נישט דארטן, זי ציילט עונות, זי ציילט, ביי א הפלגה ציילט זי עונות און נישט טעג, און נאכדעם האט זי נישט דארט אסאך זאכן וואס איך האב געהאט, וואס זי זאגט מען זאל נאר האלטן יסודות. נאר וסת החודש מיט הפלגה און עונה בינונית, די איבריגע אינטערעסירט זי שוין נישט אזוי ווייט, יעצט איז זי געגאנגען און זי האט געמאכט אן עפפ, וואס דער עפפ פסק'נט מראות, פארשטייסט ווי גוט ס'איז? כ'האב עס נישט אויסגעטשעקט. כ'וויל דיר זאגן, די וועלט גייט זיך נישט אפשטעלן ווייל אפאר סאקמערע קאקמערע רבנים זאגן אז מען טאר נישט האבן דעם פאון מיט יענעם פאון, איז דער איד שרייט אז ווען נישט דער פאון וואלט זיין ווייב היינט געווען טויט. ס'האט אין זיך גוטע זאכן אויכעט, נוצטס עס אויף גוטע זאכן, נוצטס עס אויף עדיוקעישן. יעצט זאגט מיר איינער אז ס'דא די ליטווישע האבן די וואס ס'לאזט נישט אריין שמוציגע זאכן אויף. אויף די טעלעפאונס זאגט ער מיר אז זיי האבן דארטן ארויסגענומען דעם חלק פון שטיינעמאן, ווייל זיי זענען ברוגז אויף שטיינעמאן. זאגט ער פאר זיי, איך פארשטיי נישט, דעמאלטס איז דאך עס נישט אמת, ס'איז דאך נישט אז עטס האטס מורא פאר סעקס, עטס האטס מורא כלל ישראל זאל נישט זיין באהאווענט, דאס אלעס וואס עטס האטס מורא. דערציילט מיר איינער, ער איז געווען אין בית מדרש און ער איז צוגעגאנגען צו פיליפס, פיליפס סקרודרייווער, און ער זאגט פאר פיליפס סקרודרייווער, ס'איז פאר מנשה פיליפס. אז ס'דא עפעס א פרוי, מ'דארף האבן געלט מיט אלעם, און ס'האלט אין איין אריינקומען אויפן אינטערנעט, ס'איז שוין דא דרײַ הונדערט טויזנט, דרײַ הונדערט פֿופֿציק טויזנט, פֿיר הונדערט טויזנט, ס'איז א שיינע זאך. זאגט ער איך געב זעקס און דרײַסיק דאלער, און וויאזוי קומט עס אבער אן? זאגט ער אין איין סעקונדע, געב מיר זעקס און דרײַסיק דאלער, די איך געב עס שוין און לייג אריין, ס'איז דא אזא פראגרעם וואס הייסט פעיפעל, שוין, און מ'האט אים צוריקגעשיקט אז דאס, מ'האט מיר עס באקומען, און אזוי גייט עס, ס'בויעט זיך די פאנד. זאגט דער אינגערמאן פאר דעם בהמה חזיר פיליפס, דו זעסט אז ס'איז א וויכטיגע זאך דאס צו האבן? שטעל דיר פאר ווען מען דארף יעצט גיין דריי חדשים טרעפן דאס געלט קודם, און נאכדעם וואלט מען ערשט געמאכט אן אפערעישן, מ'וואלט געגאנגען זוכן א ליווער. דאס וואס איך טריי מסביר זיין, יוז דיס טינגס פאר גוד פורפעסעס. בעלזער רב קענסטו זען ווען ער האט זיך געשנארצט און געבלאזן די נאז, און ווען ער האט געגרעפעצט, און ווען ער האט געלאזט א נפיחה. מ'קען עס זען אויפן אינטערנעט. און אונז טאר מיר נישט האבן אינטערנעט. דארט איז דא עסקנים וואס זיי וועלן זאגן פונקטליך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. ס'איז א דזשאוק וואס מען מאכט פון אונז. און אונז גיימיר זיך נישט לאזן. אונז גיימיר פייטן. ווען נישט דער אינטערנעט, ווען נישט דער סמארטפאון וואלט די פרוי היינט נאך נישט געהאט א נייע לעבער און דער אייבערשטער זאל איר העלפן אז די לעבער זאל זיך ביי איר האלטן. און זאל זיין געזונט. יעצט איך וויל סתם אזוי רעדן אביסל, איך טריי דיך ענק אלע צו געבן אביסל פוד פאר טאט, איך וויל רעדן אביסל וועגן דעם שידוך, דאס ווייבל איז קראנק געווארן אפאר וואכן נאך די חתונה, איינער גלייבט אז זי האט נישט געוויסט אלץ מיידל אז זי האט צוטון מיט די לעבער? טאמער איינער גלייבט אזוי איז ער א טאטאלער משוגענער, ווייל דאס געשעט נישט אין איין מינוט, און פון איין מינוט אויף די אנדערע זאל מען צאמפאלען מוזן מאכען אפערעישען איט דאזנט העפען נאר וואס די אלטער אזיאטישער מארמארישער וועג אזוי ווי ער האט זיך עס שוין אויסגעפונען נאך די חתונה אדער נאך די ווען ער האט האבען א בעיבי צוויי וועט יעדער איינער צו קומען זאגען איי איי איי איי און מען ברעכט אונטער א שטוב א שטוב א שטוב קומען די עסקנים וועט זיך אריינמישען ווייסט ס'איז געווען א מעשה אונז האבען עס מיטגעמאכט ווען איך בין געווען א בחור געווען ביי אונז א בחור וואס מען האט אים אנגעטראגען א מיידעל וואס זי הינקט. מען האט אים גארנישט פארציילט, זי איז געקומען פון מאנטריאל, מען האט אפגעשמועסט מען וועט זיך טרעפן האלב וועג, זיך געטראפן האלב וועג, נאכדעם איז מען געקומען צום טאטן און דער טאטע פרעגט יענעם, האסטו מיר נישט געזאגט אז זי איז א הינקעדיגע? זאגט רבי הערש, כ'וויל דיר עפעס זאגן, כ'האב דיר טאקע נישט געזאגט, אבער זי איז א יסומה, שפיל דיך נישט ארום מיט יסומות, בקיצור, דער זון האט נישט געוואלט. דער טאטע האט אים געצווינגען און ער האט ברוך השם חתונה געהאט און א חודש דערויף איז זי געווען שוואנגער און דריי חדשים דערויף איז געווען א גט נישט געקענט לעבן מיט איר ווייל ווען איינער האט א פיזיקעל דעמעדזש איז די גאנצע גוף איז פיזיקעל דעמעדזשד סאיז נישט נאר אז זי הינקט אז יענער האט געזאגט ווען זי שטייט הינקט זי נישט עווריטינג איז סקרוד אפ סאו דאס איז די מענטאליטי. קודם האב חתונה מאך א קינד צוויי נו מ'וועט שוין שיקן די עסקנים זאלן דיך נישט לאזן זאלסט דיך גט'ן איך האב שוין געזאגט לאנג און ס'איז שוין אמת אויכעט מען טוט אן אזוינפיל צרות אז א פרוי זאל קריגן א גט און מען טוט אן אזוינפיל צרות אז א אינגערמאן זאל קריגן א גט איז דער אינגערמאן האט נישט קיין פראבלעם ער טשיט ער זאגט אפן איך טשיט איך האב יעדן אין דרערד די פרוי האט א פראבלעם און זי זאגט אויכעט אז איך גיי חתונה האבן אן א גט ס'איז שוין דא צעניגע וואס האבן חתונה געהאט אן א גט מיט רעלידשען קענסטו היינט נישט באקעמפן און באצויבערן מענטשן דאס זאלסטו דיך אויסלערנען. איז למעשה אז מען זעהט אז סקומט צו צו אזאלכע זאכן דארף מען וואטשן וואס מען טוט, אז מען זעהט אז סוועט געשעהן אן אומגליק אין די הלכה דארף מען זיך בייגן, מען דארף זעהן אז סזאל נישט געשעהן אזא פראבלעם, מען דארף נישט זאגן ניין געב נישט קיין גט און צווינג זי זאל בלייבן אזוי, מען דארף זאגן ניין געב יא א גט און פארטיג, עניוועי נאכדעם איז דאס מיידל געפארן גראד אויף ארץ ישראל, זי האט נישט געטאר פארן האנימאן אויף ארץ ישראל, זי האט געמעגט פארן האנימאן אין אמעריקע ווי סאיז דא גרויסע שפיטעלער איבעראל. אין ארץ ישראל קען מען נישט מאכן אזא אפערעישאן, עניוועי. נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, אז זי איז יא געפארן און זי ווייסט זי האט א קראנקהייט, צו אפילו ווען זי האט נישט קיין קראנקהייט. איך פאר יעדעס מאל, איך בין איינער פון די מאוסט פריקווענט פלייערס דא אין ניו יארק, כ'מיין איך פאר כסדר פאר איך דא אין אמעריקע פאר איך אויסלאנד, נישט געווען דאס מין איך זאל קויפן א טיקעט אן א דעם וואס איך זאל מיטקויפן אן אינשורענס. ס'קאסט מיך ווען איך פאר אויף ארץ ישראל אויף א חודש קאסט עס מיך זעכציג דאלער צו זיבעציג דאלער, און ווען איך דארף האבן חס ושלום א פליגער פאר א האלב מיליאן דאלער זאל מיך טרענספארטן ביז אמעריקע מוזן זיי עס געבן, סאו איך פארשטיי בכלל נישט וואס דא גייט פאר, וויאזוי פארט מען אן אזא אחריות? כ'האלט אין איין רעדן וועגן דעם, אז מ'פארט דארף מען מיטנעמען א פאליסי ווייל דו ביסט נישט דארטן געדעקט. און נאך מער, איך האלט אין איין זאגן אז דו שיקסט דיין זון אויף ארץ ישראל לערנען, און ס'געשעט אים דארט עפעס א קראנקייט, און ער האט נישט קיין אינשורענס, ביסטו אין די זעלבע שיף, יו נאט גאנע קליים אוט אוו דיס. שיקסט אים דארט לערנען מוז ער זיין, אזוי ווי דא האט ער וועלפעיר, פוד סטעמפס צו מעדיקעיד צו מעדיקעיר, דארף ער דארט אויך עפעס האבן. שוין. און נאכדעם איז מען געגאנגען, מען האט זיך פארלאזט אויפן צידקות פון כלל ישראל דורך א סמארטפאון. שטעל דיר פאר ווי אונז האלטמער. און נאכדעם, איז דען דאס נישט קיין רשעות אז אונז האבן ארויסגעגעבן א האלב מיליאן דאלער צו היילן א פרוי ווען פאר סיקסטי ניין דאלערס האט זי געקענט זיין געהיילט? ס'א רשעות מענטשן קומען צו מיר, אוי אן אלמנה, אוי זי האט זיבן קינדער די מאן האט איר איבערגעלאזט, זאג איך האסטו דא צוויי דאלער? פרעגט מיך יענער ביסט משוגע? צוויי דאלער קאסט דאך טויזענטערס און צעניגער טויזענטערס, זאג איך איך קען נישט קאמפיטן מיט די אינשורענס קאמפאניס, איך קען נאר קאמפיטן מיט די פרימיום, די פרימיום וואלט געקאסט ווען יעדער איד געט צושטייער וואלט דאס געקאסט פאר יעדן צוויי דאלער, קען מען אויף דעם קאלעקטן א מיליאן דאלער? רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן. מ'האט אונז אויסגעלערנט צו לעבן ווי די חיות און ווי די בהמות און ווי די עופות און ווי די משוגעים. אונז האמער איין זאך אין מיינד, מאכן פראטעסט דארטן ווי מ'מאכט געלט. איך בעט דעם עולם, זעץ דיך אראפ און מאך א חשבון. אויב דו פייגערסט אפ מארגן די פרי, דו האסט א פרוי מיט וויפיל קינדער דו האסט, עט זיין ווער ס'זאל געבן ברויט פאר דיין פרוי? ניין. ווייל דאס וואס מ'גייט געלט פאר אן אלמנה, דאס איז נאר א חשוב'ע אלמנה. די וואס סאקמער קאקמער וויל שטיצן. פאר די געווענטליכע אלמנה וועט מען נישט געבן גארנישט, זי וועט בלייבן הונגעריג. איך האב ענק שוין געזאגט, איך וואוין שוין דא קיין עין הרע אסאך יארן, קיינמאל האט מיר לאופער נישט געשיקט א צעטל נחום, קענסט גיין אויפפיקן דיין פסח ארדער. איינמאל האבן זיי יא געטון אזוי, משה דוד האט געגעבן עפעס צוויי טויזנט דאלער פאר ארעמע משפחות, האט ער אונטערגעשיקט איינעם אז ער וואלט געוואלט אז איך זאל טיילן פאר די אלע שוואכע בחורים ווי מען זאגט ערב פסח, און ער האט מיר געבן אפאר סלאטס, האב איך געזאגט אזוי, קודם מיט משה דוד'ן וויל איך נישט האבן צו טון, ער איז שקר מיט גניבה, און צווייטנס ער מיינט דא מיך צו טרעפן אז ער מארגן וועט ער שיקן די פאליס אז ער האט מיר געגעבן די געלט צו די אינוועסטיגעיטארס האט מיר געגעבן די געלט און זאלן מיך בודק זיין און ער וועט קוקן אויב ס'האט געפעלט א פעני דעמאלטס וועט ער אנהייבן א גאנצע זאך, איך קען דאך די סאקמערע חיות קען איך דאך נאך פון סענדס סטריט, איך וואלט נישט. טאטשט אזא זאך, און נאכדעם האב איך אים געזאגט איך בין א טאטע פון קינדער ברוך השם און איך דארף נישט ס'זאל זיך קומען דרייען דא די אלע בחורים, פון דעי זאלט עטץ נעמען קער, דער וואס האט זיך געשטופט אין די תחת און אויסגעריבן און אויסגעלעקט, דעי זאל נעמען קער פון די פגעים, נישט נחום ראזענבערג, איך וויל נישט האבן מיט זיי צו טון גארנישט, זיי ברויכן ערנסט העלפ, מענטשן פרעגן פארוואס עפענסטו דען נישט קיין שול, זאג איך אים ס'וועט מיר אריינקומען די אלע צובראכענע, איך קען זיי נישט געבן העלפ, סך הכל זאלן זיך אומברענגען ביי מיר פיר פינף יאר אין בעסמעדרעש און נאכדעם מען זאל זיך נעמען דאס לעבן. און קיין נארמאל לעבן וועלן זיי נישט קענען פירן. איך וויל נישט זיין ריספאנסיבעל פאר די סאקמערע קאקמערע גארבידזש וואס מ'האט דא אפגעטון אלע יארן, פאר די היטמען פון די משמרת הצניעות מיט די פאנטשערס, אן נא נא נא, און פון די. די זאלן גיין צום טייפל, די זאלן זיין ווייפט אף די מעפ, ווייל יעצט קענסט זיי שוין נישט העלפן. נאר וואס איך טו יעצט איז, איך ברענג אריין שכל אין די קאמיוניטי אז מ'זאל נישט מאכן נייע. דעטס אלל. די אולד וואנס אר פינישד. אין בעסט קעיס סינעריאו ווען מ'געט צוועלף מיליאן דאלער, קומט מען זיי אויך צופיל נישט אן. און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך, מען נעמט אונזער געלט מען געבט אויס פאר איין פרוי, די ווייסט וויפיל קינדער מען קען ראטעווען פאר א האלבן מיליאן דאלער? טינק אבאוט איט, וויפיל קינדער קען מען אונז ראטעווען פאר א האלב מיליאן דאלער? איי וועסטו זאגן וואס א רחמנות זי האט נישט, ווייסטו וואס, ווען זי שטארבט ווען וואלטן זיך די אנדערע פרויען אויסגעלערנט אז מען פארט נישט אן א פאליסי, מען פארט נישט אן א מעדיקל אינשורענס, אזוי האט מען זיך גארנישט קיינעם אויסגעלערנט, ווייל אין לעס דען טירטי סיקס אווערס האט מען געמאכט די גאנצען דזשאב, דאס הייסט אין די גמרא אם כן אתה מכשילן לעתיד לבוא. ס'איז דא אזא מין בחינה אויך. מען קען נישט יענעם מכשיל זיין לעתיד לבוא. דעטס וואטס ריעלי העפענינג. דאס איז א מעסד אפ קאמיוניטי ענד דעטס איט. און איך געדענק ווען ס'איז געווען די עי קעי פאליסיס, מ'האט געוואלט הרג'נען אלטע אידן מען זאל כאפן פון זיי די געלט, איז יעדער ארומגעגאנגען יעדער האט געבראוקערט עי קעי פאליסיס, ברוך השם די אינשורענס קאמפאניס האבן געזעהן וואס גייט פאר און זיי האבן עס אפגעשטעלט. און די זעלבע איז געווען מיט אסאך אנדערע זאכן. ס'איז א קאמיוניטי וואס טוט נישט קיין גוטס פאר קיינעם, ס'איז דא אפאר מענטשן וואס. זיי זעען זיי מאכן אפאר טאלער, גייען זיי עס טון, און ווען נישט לאט מען יעדן פארפאלן, מען לערנט נישט אויס קיינעם, פארסט אויף ארץ ישראל, קאסט דיך דער מיראנער טריפ צען טויזענט דאלער פאר צוויי מענטשן, וויל איך דיך פרעגן, ווי איז געווען צוצולייגן פאר אים און פאר זיין ווייב נאך צוויי מאל סיקסטי ניין דאלערס פאר מעדיקל אינשורענס? ס'איז אזוי טייער איז עס? און ס'האט אויכעט אז דו פארלירסט א פעקל, און אז ס'קומט נישט אן, און דו דארפסט ווארטן נאך א טאג, דארפסט פארן צום עירפארט, דערס נאו ריזען פארוואס מ'זאל נישט האבן אינשורענס. מ'קומט, איינער וואס די הויז האט אפגעברענט האט נישט געהאט קיין אינשורענס, זאג איך אז ס'האט נישט געהאט איז זאג כל חמירא און לאז עס ברענען, פארוואס האט ער נישט געהאט אינשורענס? וויפיל קאסט אינשורענס? ס'איז דא די שטיינערע הייזער, די גרויסע שיינע שטיינערע הייזער, ווי למשל אין די פראדזשעקס קאסט צווישן פֿופֿציק ביז צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער אינשורענס אלעס געקאווערט. פארוואס זאל ער נישט האבן? זאל ער יא האבן, און אז נישט זאל ער טאקע נישט האבן. סאו די סוקסעס סטארי איז געווען זייער א שיינע סוקסעס סטארי, באט דעירס טו מעני קוועסטשענס וויי און האו און וואט העפענד העיר, און יעצט ווען זי גייט אהיים קומען איז זי דאך א שברי כלי, זי בלייבט א שברי כלי אלל הער לייף, שיל העוו א פראבלעם, ס'איז דא צו ווערן פרעגנענט, צו שטיפן אויף די ליווער, איז איר מאן מחיוב צו ליידן פון אזא זאך אויב זי האט שוין געוויסט זי האט די קראנקהייט? זיכער אז נישט, דאס הייסט א מקח טעות. ווילסט עפעס וויסן? א מקח טעות גייט אפילו א פרוי ארויס אן א גט, כאטש זי איז א ערוה דאורייתא, זי איז אן אשת איש, באט ביי מקח טעות שי גאוס אוט. א מקח טעות איז נישט די פשט מען צווינגט די מאן צו געבן א גט, א מקח טעות הייסט שי וואקס אוועי און שי זאגט איים סארי, ס'א מקח טעות. ממילא די שאלה איז ער איז א מאן און נישט קיין פרוי, ס'אסאך גרינגער. יעצט איך גיי נישט מאכן דא א חורבן צווישן די קאפל, כ'גיי נאר זאגן איין זאך. פיין די נוירס צו נפחא דעוברס, דאס איז אונזער קרעזי סיסטעם וויאזוי אונז טוהן מיר ביזנעס, קערט נישט צו יענער יא גערעכט צו ער נישט גערעכט, צו יענער איז א קראנקער צו נישט, זי איז א קראנקע צו נישט, כ'בין יעצט אינוואלווד דא אין א קעיס, די מאן איז אהיימגעקומען די נאכט נאך קוים אין יחוד שטיבל האט ער שוין געמאכט פאני פעיסעס פאר איר. נאר די מאמע האט זי נישט געוואלט לאזן ארויסוואקן ווייל דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, אה, מ'האט שוין חתונה געמאכט, ס'וועט זיך אנהייבן א מעשה ביז מ'וועט קריגן א גט, און די קינדער, די אנדערע קינדער, די ברודער און שוועסטער, זאלן דיר אנהויבן צו מאכן פאני פעיסעס. שוין. קיצער זיי זענען אריינגעגאנגען אין די ערשטע נאכט, און דאס מיידל האט געזען אז ער נעמט כדורים, כדורים מיינט פילן, און ס'האט טאקע נישט געוואלט וואוינען מיט אים. עס האט איר נישט אויסגעפעלט זיך שוואנגער ווערן, און זי איז אהיימגעגאנגען דעם נעקסטן טאג, און די מאמע האט זי צוריקגעטריבן, און זי האט געלעבט מיט אים צוויי חדשים, און ער האט אנגעשוואנגערט, דאס קען יעדער, אנשוואנגערן קען יעדער, א קעצעלע און א דאגי קען אויך אנשוואנגערן, נישט קיין מענטש, אבער א קעצעלע מיט א דאגי קען אנשוואנגערן א קעצעלע מיט א דאגי, און ער האט זי אנגעשוואנגערט, יעצט רייסט מען זיך ארום, גיי שטעל דיך אויפן קאפ, דאס איז עס. יעצט איז דא איינער וואס ער קאלט אריין, און ס'שטייט דארטן ביי פרעה'ן. מהירא דבר השם, פון די פרומע משוגעים, די האבן איבערגעלאזט אז ס'זאל זיין נאך די בהמות, ממילא געווארן מכת דבר, איך וויל דיר זאגן, פרומע משוגעים קען איך נישט סובל זיין, יעצט איז דא איינער זעהט אויס ער קריגט געלט פון סאקמער קאקמער, ער זאל מסביר זיין אז די רבנים וואס איך רעד פון זיי זיי האבן שוין מסתם תשובה געטון, און נאכדעם דאס א ענין פון לשון הרע, און נאכדעם טענה'ט ער אזוי ווי דו זאגסט אזוינפיל מענטשן האבן געזינדיגט מאכט עס א קאלטקייט ביין עולם אז יעדער וויל גיין זינדיגן, איך וויל דיר זאגן, דו רעדסט ווי א בהמה, און איך דארף דיר אפילו נישט ענטפערן. איך קען דיר זאגן איין זאך, אויב דו האסט א פראבלעם הערן מיין האטליין, דזשאסט הענג אפ די פאון. איך קריג נישט קיין קאמישן פון דעם, דיך קאסט עס נאר א קוואדער. הענג אפ די פאון. טריי מיך נישט צו מעניפולעיטן אין וויאזוי איך זאל רעדן. דאס האסטו געקענט טון פאר עטס האטס ארויסגעגעבן א חרם, פאר עטס האטס געוויזן אז עטס טויגטס נישט, עטס זענטס אן אינו יכול, דעמאלטס האט עטס געדארפט מיט מיר אנהייבן צו פארהאנדלען. היינט האב איך נישט קיין שום ריזן זיך אראפצוזעצן מיט אייך. יו פיפל אר לאסט סאולס, עטס זענטס פארלוירן. שוין, יעצט, דאס וואס דו זאגסט איז לשון הרע, עס לערנען, אין חפץ חיים זאגט ער קלאר ארויס אז איינער וואס עס טוט עבירות ברבים דארף מען אים אויסזאגן ברבים כדי מען זאל וויסן זיך צו היטן פון אים, יעצט, דאס וואס דו זאגסט ס'מאכט קאלט מען זעט ס'איז דא אזוינפיל בעל עבירות, ס'מאכט נישט קאלט, פארקערט, יעדער ציטערט היינט, ס'איז דא אן עונש, די פאליס, מען פיקט אויף. ס'איז געווען יעצט א מעשה וואס איינער האט אנגעהאקט די ביינער אינמיטן א חתונה פאר יהודה קאוקא האט אים אזוי אנגעקלאפט האט צוגעהאט און געזאגט דו געדענקסט מיך? זאגט ער ניין זאגט ער איך בין דער ביי די ערשטע קלאס וואס דו האסט מיך געטשעפעט און ער האט אים דערלאנגט אזאלכע פאנטשעס האט זיך איבערגעקערט אויף די פלאר מ'האט גערופן די הצלה צו נעמען. דו האסט א פראבלעם הייסט אז ס'מאכט קאלט דעם עולם? ניין ניין ס'מאכט צו ווארעם נאכדעם זאגסטו קען זיין יענער האט שוין תשובה געטון וויל איך דיר יעצט זאגן כ'ווייס נישט קען זיין ער האט יא תשובה געטון און קען זיין ער האט נישט תשובה געטון ס'קען זיין א יא און ס'קען זיין נישט. אבער ער קען נישט תשובה טון אן דעם וואס ער טוט דעם וויקטעם צוריק ברענגען צו אידישקייט, ער האט דאך אים ארויסגעווארפן. וואו איז זיינע געלטער וואס ער האט געשאפט אז מען זאל געבן העלפ פאר די וויקטעמס? דערווייל קומען זיי צו מיר און איך גיב זיי אויך נאר וויפיל די גאווערמענט גיבט מיר, און זיי גייען אין אנדערע שפיטעלער. סאו פארדריי מיר נישט קיין קאפ. די הירא דבר השם ביי די מצריים דאס ביסטו. ווילט מיר יעצט מסביר זיין אין איין מינוט. און איך וויל פרעגן נאך א זאך. וואס איז געשען מיט מניוולות? דאס איז דאך געווען א מניוול'ישע האטליין. איז קודם כל ווי מעגסטו ארויפגיין דערויף? און צווייטענס איך וויל דיך פרעגן בעסער. אויב ס'איז א מניוול'ישע האטליין פארוואס זאגסטו נישט ביסט א מניוול? נא, די מניוולות האט זיך שוין אויך גענדיגט, די לשון הרע האט זיך אויך גענדיגט, און קאלט איז א נייע זאך אז ס'מאכט קאלט דעם עולם הערט אז ס'דא אזויפיל בעלי עבירות און אז ער האט תשובה געטון, דעי באלאני וויל איך נישט הערן, ס'איז דא טויזענטער מענטשן וואס זענען פגועים און מ'האט זיי גארנישט געגעבן קיין העלפ און אפילו ווען מ'געט ווייס איך נישט וויפיל ס'העלפט, סאו איך גיב דיר אן עצה, קאל נישט מיין האטליין, דעטס אלל, קענסט עס נישט הערן? ס'איז דיר צו שווער עס צו הערן? קאל עס נישט, איך האב נאר אזויפיל הערערס, כ'ווייס. פֿינף און צוואַנציק טויזנט מיט די ארץ ישראל'דיגע און נאך אפשר פֿינף זעקס טויזנט אבער דאס איז נישט כלל ישראל, אין וויליאמסבורג אליין וואוינען מער פון דעם און דאס איז ווארלד ווייד, דאס זעהט אויס די אנדערע אידן קענען עס אויך נישט הערן, הער דו עס אויך נישט, קאל מיך נישט מיר צו געבן הדרכות, איך דאנק דיר זייער און שכוח. יעצט אז דו וועסט קוקן אריין אין ישמח משה על התורה אין פרשת כי תבא זאגט דער הייליגער ישמח משה זאגט ער אזוי מורא'דיגע ווערטער ער זאגט. געשעפט. מענטשן ווינדערן זיך פארוואס דער אייבערשטער שיקט נישט משיח'ן, יעדער בעט וואס איך זעה ניין ניין און מען וויל משיח משיח, זאגט ער נאר די חברה בבחרותם האבן זיי אנגעטוהן אזויפיל עבירות און אלעס האט צו טון מיט פגם הברית און דעמאלטס שיקט נישט דער אייבערשטער משיח'ן, זאגט ער זיי האבן אזויפיל אנגעטוהן עבירות, זיי געבן א חתונה זיי האבן א חתונה, חתונה האבן, און דעמאלטס. פילט מען זיך שוין אז בין איך שוין א צדיק הדור, דעמאלטס ניין, ניינטי פראצענט מענטשן לאזן זיך אפ פון די אלע אויסרייבן זיך און אריינשטופן אין יענעמס מחילה און די אלע זאכן, און איך ווייס מיר זאגן הונדערטערס יונגעלייט אונז האבן זיך אפגעלאזט פון די מקווה'ס אויכעט, ס'ברענגט אונז צו הרהורים רעים, איז למעשה זאגט דער ישמח משה וועגן דעם, ס'איז אין פרשת כי תבא, עטס קענטס עס נאכקוקן, וועגן דעם האלט דער אייבערשטער אויף דעם גלות אזוי לאנג. עטס אלע מוזטס אנהייבן תשובה צו טון, יעצט דו זאגסט אז ער האט תשובה געטון, דער וואס האט געשטופט אין פֿופֿציק קינדער האט תשובה געטון, יא? איך וויל דיך אבער פרעגן וואס איז מיט די פֿופֿציק קינדער? זיי זענען אראפ פון וועג אינגאנצן, זיי ברויכן נישט קיין תשובה? הער אויף מיט די מעשות מיך צו רופן, איך בעט דיך, דו ברענגסט מיר נאר אן דעם טאג, און איך מוז אויף דעם ענטפערן, און איך לייג דיך אפילו נישט ארויף אויך נישט ווייל דו רעדסט ווי א בהמה, דאס איז דער אלטער סאטמערע קאקמערע וועג, ויהי כי לא יכול לו, ער זעט ער קען אים נישט וויי טון, האט ער אים געגעבן א קוש, קוש מיך נישט, איך שטיי ווייט פון ענק, עטס האטס אומגעברענגט כלל ישראל, וויפיל שנאה די רבי האט אונז געהייסן זאל מען פיינט האבן די ציונים ווייל זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל און זענען רעספאנסיבל פאר די זעקס מיליאן קדושים וואס מען האט געהארגעט, און די רבי זאגט אין אנפאנג אין ויואל משה אז ער האט געוויסט נאך אזא חורבן קומט זיכער משיח, נאר די ציונים האבן עס ארויסגעשטופט. די זעלבע זאג איך אויף אונזער דור, אלעס געטוהן, מ'האט צוריק געשטעלט אידישקייט, דער אייבישטער האט אזא הנאה געהאט וויאזוי אידן האבן זיך צוריק געשטעלט כאטשיג זיי האבן געהאט אזויפיל קעזשעלטיס, פארלוירן משפחות, מיט אלעם האט דער אייבישטער געוואלט ברענגען משיח, נו, משיח דארף דאך גיין אין א תלמוד תורה, אזוי שטייט דאך, דער רמב"ם זאגט אז משיח העט זיין א ילוד אשה, נו וואס קען מען דא טוהן, דארף מען דאך אים שיקן אין א חדר, דער אייבישטער געזעהן אז אלע חדרים זענען פול מיט זנות האט ער נישט געקענט ברענגען משיח'ן, מ'קען נישט אריינשטעלן משיח אין א חדר ווי מ'העט אים מטמא זיין.

דאס אויך איינע פון די זאכן פארוואס מען מוז האבן א וואטסעפפ, עטס האלטס אין איין זעהן פארוואס מען מוז האבן א וואטסעפפ, דער מענטש פארלירט יעצט פופציג טויזענט דאלער פארן וואטסעפפ, נאכדעם איז דא נאך א זאך, יעצט כאפ איך שוין די גאנצע זאך, ס'פארן מענטשן, העי, אונז האמער געמיינט אז אונז קאסט אסאך די שפעזן, ער מוז האבן אפאר גוטע קלעסיקל זונות דארטן פופציג טויזענט דאלער אויסצוגעבן? וואו! ווייל ער האט שוין אנגעזייט אפאר חברה און ער באצאלט אלימאני, ס'אנבעליוועבל, עניוועי, דאס איז נישט וואס איך וויל זאגן, איך וויל זאגן אז. ס'איז ברוך השם דורך, ס'איז געווען מער געוואטשט קעגן זנות, די פאליס זענען אוועיר, זיי טוען אלעס וואס מען קען, און ס'איז ממש א מחיה. שוין, יעצט איז אזוי, דער זאגט ער האט געטראפן ער האט רפואות, כ'האב מורא די רפואות דאס איז זי זאל נישט ווערן שוואנגער, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי ער זאגט ער וואוינט אין נתניה, ווער ס'וויל זאל אים געבן זיין נאמבער, זיין נאמבער איז זירא פייוו טרי. סעווען טרי פאר פאר וואן סעווען טו ער הייסט חזי בן עמי ער זעסט ווי הייליג אידן זענען ער געט אפ פופציג טויזענט דאלער אנבעליוועבל עניוועי יעצט איך וויל זאגן ס'איז דא אין ארץ ישראל איז דא דער בן ציון מצאפי ער איז א א גרויסער רב א ספרדישער ער האט א זון דער מצאפי וואס ער גייט ארום בויען מקוואות וואס ער קען נישט קיין מקוואות איך האב שוין גערעדט פון אים אבער דער בן ציון מצאפי זאגט א גאנצע דרשה אז ס'איז לעצטענס דא אסאך. ארגונים אין די רעדיאו אין ארץ ישראל גייט אז מען געט די קרעדיט קארט און מען טשארדזשט דיך יעדן חודש, זאגט ער אז זאלסט וויסן אז ער דער בן ציון איז נישט די דער זון, דער זון בויעט פסל'ע מקווה'ס אבער היינט האט ער שוין אויפגעהערט, איך פאר אליינס יעצט אויף ארץ ישראל אים בויען א מקווה ווייל ער האט אנערקענט אז ער קען נישט, אבער דער בן ציון מצאפי דאס איז זיין טאטע פון די גדולי הפוסקים די ספרדים האט ער געזאגט רבותי ס'איז א שרעק ווי מען געט דאס געלט, יעדער רופט זיך א. קיבעל, איך געדענק ווי איך האב געוואלט נעמען א הסכמה אויף מיין ספר פון עובדיה יוסף, איז געווען אזוי, זיי האבן געזאגט, אויב ער שרייבט מקובל און אלע ספרדים עס אננעמען, דעמאלט זאלסטו וויסען, קאסט עס אונז, מוזטו אונז געבן פאר יעדן איינעם פינף טויזענט דאלער, און אויב נישט מקובל איז עס גוט טויזענט דאלער אויך, האב איך געזאגט, ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איך ברויך נישט פאר טויזענט אויך נישט, איך ברויך גארנישט. עניוועי, איז זאגט ער דארטן אז ס'איז דא אסאך מיני מענטשן, זיי זאגן אז זענען בעל מקובלים און זענען. מאכן משוגע די פרויען און זיי זאגן ער זאגט יעדן טאג איז דא נייע מקובלים ס'פלאנצן שפראצן ארויס פון דער ערד און איך בעט יעדן סיי די מענער סיי די פרויען גייטס נישט צו זיי זאגט ער למשל ס'איז דא איינער וואס מען זאגט יעצט אויפן ראדיא אז ער איז אין מירון ס'איז א גאנצע זאך ווי ער צינדט הדלקה ביי רבי שמעון און ער איז א רשע גדול ער מיינט לעיזער בערלאנד ער איז נכשל געווארן ער האט מכשיל געווען ער האט

האט ער געזאגט, האט מען אים געפרעגט נאכן דאווענען וואס זיי זענען, האט ער געזאגט קודם כל זיי בעטן בקשות יום טוב, זיי בעטן אז מען זאל געבן געלט, נאכדעם איז זיי זענען עולה אויף די קברים אום יום טוב, נאכדעם איז זיי גייען ארויס חוץ לתחום אויף א מקוה, נאכדעם משום דרכי אמורי איז זענען זיי אויך עובר ווייל זיי דאווענען קעגן א גיגית מים, אזוי ווי ס'שטייט אין די תוספתא, ס'איז א גאנץ אריכות דארט אין די תוספתא, און אויך אז זיי זאגן.

דאס האט אים חרוב געמאכט, ער האט געמיינט ער איז גאט אליינס, האט מען אים געוויזן ניין ביסט א דר'ערדליגער, סאו האט די קאסוב'ער רעבע דיין שיל האט געהרג'עט דויד'ל טווערסקי, יעצט דער שייגעץ דוד האט געמאכט א מנין יעצט אין זיין שטעטל, ביי זיך אינדערהיים, שרייען די אלע מענטשן דו רשע בן רשע בן בנו של בלעם הרשע, דו האסט דאך קיינמאל נישט געלאזט מען זאל מאכן א שטעטל, האסט געזאגט מיין טאטע לאזט נישט דער טאטע, ביסט א ליגנער. נישט געווען דיין טאטע ס'איז געווען דיין מאמע באט יעצט איז מען געגאנגען און מ'האט געמאכט א שטעטל א מנין אין שטעטל וואו מ'האט געהרג'עט פאר דעם מענטשן זאגט מיר איינער יא אבער ס'איז דאך א גרויסער חילוק פארשטיי גוט דער רבי מעג זאג איך דאס איז עס דערפאר די וואך האט זיך דעם רבינ'ס אייניקל אפגעשניטן די פאות און האט עס געשיקט אריין צום זיידן ער האט געזאגט נעה לייג דיר דאס אוועק אין גארביטש און טו מיט דעם וואס דו ווילסט אז מ'זעט אז ס'איז שקר פארלירט דער עולם יעדן טראפ טראסט. איינמאל מען פארלירט דעם טראסט איז נישט דא מער קיין אידישקייט, ווייל וואס דו האסט אים געלערנט גלייבט ער נישט, און דאס איז די גרויסע פראבלעם. זאג איך יענעם, ווען ס'איז געווען ר' משה ניישלאס האט אויך דער רבי געלאזט מאכן א מנין, ווייל איך האב דעמאלטס געהאלפן בויען די מקווה האב איך געזען ס'איז געווען א מנין, זאגט ער, דער רבי האט געזאגט אזוי ווי ס'שטייט אין ספר יצירה, עשר ספירות, עשר ולא אחד עשר, און עשר ולא תשע. רבי האט געזאגט אז טאמער ס'עט זיין א עלפטער זאל מען אים ארויסווארפן, אבער ביי אים איז געווען א גאנצע הויז, יעדער איז זיך געקומען שטופען, פארשטיי נישט, אויב זיין טאטע האט אים געלאזט צוואה אז ער טאר נישט האבן נאר איין מנין אין שטאט, נו איך פארשטיי נישט פארוואס מעג מען ביי אים יא מאכן, ער דארף דאווענען ביחידות, און אויב איז ער אזוי גרויס ווי ר' משה ניישלאס האט מען אים געדארפט לאזן כאטש איינעם, ניין, נישט מער ווי ניין, מיט אים. ס'האט מיר דערציילט א יונגערמאן אזוי, ער איז געגאנגען די ביליגע דירות וואס מען געט דארטן צו די דירות וואס איז א העלפט די סייז ווי מאנרא, דארטן קאנטראלירט דאך דער רבי אלעס. געגאנגען דער יונגערמאן האט זיך ארויף געשטעלט אויף די ליסטע, נאך אפאר וואכן ווערט ער געוואר ער איז נישט אויף די ליסטע, גייט ער צו די הנהלה צו די העכערע די העכערע די העכערע ביז מען קומט אן צו סטאלינען אליינס. פרעגט ער פארוואס בין איך נישט אויף די ליסטע, איך האב דאך מיך איינגעגעבן, זאגט מען אים מען האט זיך נאכגעפרעגט אז דו דאווענסט נישט אין בית מדרש, דו דאווענסט אין פרידוואלד, זאגט ער עטס ווייסטס דאך דעם אמת אז קיינער דאווענט נישט היינט אין פרידוואלד, און עטס ווייסטס אז איך דאווען נישט דארט, פרעגט מען אים ווי דאווענסטו יעדן שבת, זאגט ער וואס הייסט ווי אינדערהיים, איך קען מיך שטופן צווישן אזא גרויסן עולם מיט זעקס קינדער, איך בין משוגע, דער דארף ארויס גיין פיפי און דער דארף גיין קאקי און דער דארף אהער דער דארף אהין און מען דארף וואטשן די קינדער, איך קען דאס נישט. איך דאווען אינדערהיים! זאגן זיי, אה, אויב אזוי שטעלט מען דיך צוריק ארויף אויף די רשימה. ס'איז אזעלכע רשעים, איר הערט? איך האלט אז ווען היטלער און סטאלין ימ"ש האבן געפייגערט איז די זייער רוח איז ארויף אין הימל און ס'איז אראפגעקומען דוד טווערסקי, ער איז א מישלינג פון ביידע רשעים אינאיינעם, ס'אנבעליוועבל, איך האף אז דער אייבערשטער וועט אים שנעל אהיים נעמען און פטור ווערן פון דעם שייגעץ. און איך בעט סקווער, יעצט איז קראס ראודס, יעצט גייט מען אריבער א ברידזש, מען האט שוין אפגעפארן די גאס, יעצט דארף מען אריבער גיין א ברידזש, עטס זאלטס ענק נישט לאזן, עטס זאלטס מאכן וויפיל מניינים מען קען, מען קען זיך שלאגן מיט איין מענטש, מיט פינף מענטש, מיט צען, ווען הונדערט מענטשן דאווענען צען מניינים, קען דער סקווערע קישן יעדן ערגעץ אריין, ער קען גארנישט טון, נישט ער, נישט זיין זון מענדל, נישט זיין זון יצחק, די אלע רשעים וועלן נישט קענען גארנישט טון. טוהן. גארנישט וועלן זיי נישט קענען טוהן, זיי וועלן זיצן איינגעלייגט, מ'דארף מאכן א מרידה וואנס ענד פאר אלל, אזוי ווי עס איז געווען ביי שלמה המלך מיט רחבעם מיט ירבעם, און זאגן ליסן, אונז וויל מען מער נישט די משוגענע זאכן, ווער ס'האט עס אויסגעטראפן איז געווען אדער א משוגענער אדער א מענטש א קאמוניסט וואס ער האט געזוכט אז זיין. רביסטע וואס זאל וואקסן און קיינער נישט ארום און ארום. דער טאטע האט געזאגט מיר אין גאנץ סקווער ארום און ארום טאר מען נישט האבן מניינים ווער דער טאטע איז געווען. טאטע איז געווען אן ארעמער איד וואס האט אנגעבארגט געלט ביי אידן און ער האט קיינמאל נישט באצאלט. אז דער עולם האט געוואוסט ס'גייט פאר חינוך האט מען אים נאכגעווארפן דארטן די שטרות. איז געווען איינער זיגי געשטעטנער האט מען געזאגט פון קענעדע און אן עושר האט איהם געשטעלט מיט נאך מענטשן זאלן ארום גיין און עס אפוויינען און ווער ס'האט זיך נישט געלאזט האט מען פארבירט צו באצאלן למחצה לשליש ולרביע דעטס אלל הי וואס. ער האט א רעכט צו זאגן ווי מ'זאל יא מאכן, ווי מ'זאל נישט מאכן. ער האט רעכט אין זיין שטעטל צו זאגן א ווארט. ער האט אפגע'גנב'עט אונזער געלט. געלט וואס מ'האט געגעבן פאר חינוך. עניוועי. איך וויל מ'זאל יעצט מאכן א מרידה. מ'זאל אריינרופן די עף בי איי. העווי. דאס איז העיט קריים. יעדער מעג דאווענען ווי ער וויל. מ'מעג דאווענען אין יעדן בעיסמענט. און דער גרויסער שול זאל שטיין פאר די פאר אידן, די אלטע אידן וואס זיי דארפן קומען אין גרויסן שול. ווייל מ'קען נישט שלעפן קינדער אין אזא גרויסע שול. ס'איז נישט אויסגעהאלטן. נישט הלכה'דיג. און און בפרט נאך היינט וואס טוט זיך מיט אלע משכב זכר'ס, בפרט נאך אין סקווער וואו עס איז דער גרעסטער חורבן, און עס איז נישט אויסגעהאלטן אפילו אין אקופענסי, ברענג אריין די פייער דעפארטמענט זעט צו טויזנט מענטשן מעגן דארטן דאווענען אין די שול. דער חרוש'ע הינט אן עוכר ישראל, ער זיצט זיך אין זיין צימער מען זעט נישט וואס ער טוט, ער שפילט זיך ארום מיט א קאר א גאנצע צייט, ווייסט די מיני קארס, פארט ער ארום מאכט אן עקסידענט און מאכט זאל ווייטער פארן, דאס איז וואס ער טוט א גאנצן דאווען, ער דאוונט נישט קיין ווארט נישט. ער איז א עוכר ישראל א גארנישט, ער זיצט און טראכט וויאזוי מען קען אונטערברענגען כלל ישראל, יעצט איז די צייט מאכטס א מרידה, האטס אים אין בוידן, אז ס'וועט קומען די לעפקאוויטש וויאזוי ער הייסט דארט און די אלע משוגעים צו זאגן אנטשולדיגט, איך פייף דיר אן, וואס גייען זיי דיר טון? זיי האבן ארויסגעווארפן די קינדער פון תלמוד תורה? גיי גראד צו די fbi, מ'האט ארויסגעווארפן די קינדער, מ'וועט אים צונעמען אלע פראגרעמס אזוי ווי מ'האט צוגענומען פאר הרב אהרנען, עטס ווייסט נישט ווי שטארק עטס זענטס און עטס ווייסט נישט וואסארא בהמות עטס זענטס אז עטס לאזט זיך פון אזא מין קאראפטעט ארגאניזעישן. שטאט האט איינער מיט א גראדן שכל? עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא א גרויסע רב. אן ערנסטע רב געווען אן אב בית דין. ער איז געווען א אב הבית אויכעט אין א ישיבה. ער מיט ער איז דארטן געווען פאר די קינדער א גאנצע ווי מ'זאגט ער האט אויסגעהאלפן פאר די צובראכענע קינדער ווער ס'האט נישט קיין היים. בקיצור. מען האט אים אפאר וואכן צוריק, כ'האב ענק געזאגט, מען האט אים אריינגענומען אין מגרש הרוסים אין ירושלים, און דארטן האט מען אים איינגעזעצט פאר חקירות. שוין, איינער קאלט מיך אפ היינט נאכום, דו ווייסט דו האסט געווינען די מלחמה? פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער, דו ווייסט נישט ס'איז א נייע סיסטעם וואס מען טוט מיט זיי, מען הענגט זיי אויף ביים פיפיק און פארטיג. ער איז געווען אין תפיסה און ער האט געזען אז ער איז אויף גרויסע צרות. בקיצור ער איז געווען דארטן אין איינע פון די צימערן פון די פריזנערס אין מגרש הרוסים, דארט איז דא די פאליס, און ער האט זיך אויפגעהאנגען, ער איז פערטיג. יעצט ער געהערט צו ברסלב'ער חסידות, און זעהט זיך אויס אז די רבי האט אים נישט ארויסגעהאלפן, די רבי האט דאך צוגעזאגט ער וועט יעדן ארויסהעלפן, סאו ווענדט זיך נאר וואס דאס הייסט געהאלפן, קען זיין דאס הייסט געהאלפן, ער האט זיך אויפגעהאנגען און מען האט אים געטראפן אין זיין צימער, און זיי קענען נישט פארשטיין וויאזוי דאס איז געשען אפילו, ווייל דארטן לאזט מען גארנישט, זיי זענען פריזנערס וואס מען וואטשט אויף זיי זייער שטארק, ווייל זיי זענען וויטנעסעס מיט אלעם, און זענען מענטשן וואס מען טוט זיי איינקלאגן, ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, מען האט אים גראד געטראגן אויף אבו קאביר, אבו קאביר דאס איז אזא פלאץ ווי ס'איז דא א שפיטאל, דארט איז אויך דא א תפיסה, און דארטן צו צושניידט מען אים, מען גייט זען צו ער האט זיך געהאנגען ביים פיפיק צו ביים האלז. ס'איז גוט, זאגט מיר איינער, וואס דו דארפסט זיך שוין זארגן? ס'איז א נייע זאך, מען טראגט צום תפיסה, זיי שעמען זיך, הענגען זיי זיך אליין ביים פיפי, אזוי דארף זיין, ס'דארפן זיך הענגען פאר זענען מטמא קינדער וואכן און חדשים, עניוועי, יעצט איז ער איז א פיגור, א אינטערעסאנטער פיגור, א ערליכער פיגור געווען צווישן די חסידי ברסלב אין שכונת בית ישראל אין ירושלים, דאס איז די הויפט ברסלב, די אלטע בית מדרש. דאס איז וואס דארטן וואו שעכטער שלעכטער וועכטער שמעכטער איז דארטן דער גאנצער פירער. יעצט די פרשה פון אים האט זיך אנגעהויבן ווען. עס איז ער איז געווען א אב בית אין א ישיבה גדולה אין מרכז ירושלים, און דארט האט ער געכאפט זייער אסאך קינדער זייער אכזריות'דיג און זיי גערעיפט. און שפעטער ווען מ'האט אנגעהויבן צו מאכן די חקירות האט אנגעהויבן ארויסצוקומען אז ס'איז גרויסע צרות. יעצט איז אויך דא פון די, ס'איז דא אין ארץ ישראל אן ארגענעזעישן אזוי ווי אונז איז דא טשיילד פראטעקשן איז דארטן דא גורמי רווחה און זיי האבן אויסגעפארשט די קינדער און די קינדער האבן געזאגט אזאלכע זאכן עס איז אפילו נישט כדאי עס נאכצוזאגן ער האט זיך דאך שוין געהאנגען זייער גוט יעצט האט דער אייבערשטער א פראבלעם ביז יעצט האבן אונז געהאט א פראבלעם. יא אריינגעלייגט אין תפיסה נישט זאגט ער אמת זאגט ער נישט אמת זאגן די קינדער ליגנט זאגן זיי נישט ליגנט יעצט האבן דאך אונז שוין נישט קיין פראבלעם ער גייט שוין קיין קינד נישט טאטשן ווייל קודם איז ער דאך געשטארבן און אויב מ'האט אים נישט געטראסט האט מען נאך צושניטן זיין גוף אויכעט כן יאבדו כל אויביך השם האט מען געוואלט זעהן פארוואס וויאזוי ער האט זיך געקענט הענגען אין א תפיסה ס'דאך נישט דא גארנישט מ'נעמט דאך אלעס צו פונעם מענטש. סאו בקיצור יעצט זאל זיך דער אייבערשטער זארגן וואס צו טון מיט דעם מענטש, ער האט אפגעהארגעט הונדערטער קינדער, און ער איז געווען א ברסלב'ער חסיד, און ער איז געווען א גרויסער צדיק, און איז געווען פון די פרומע, און שוין, זאל זיך דער אייבערשטער מיט אים באפארען, אפשר קען ר' נחמן צוזאגן א גוט ווארט דארט, אויב אזוי דארף מען אונז אויפהערן צו זאגן דעם גאנצן אני מאמין פון שכר ועונש. אז ס'איז דא א רבי נחמן, האט דען דער רמב"ם נישט געזען ווען ער האט געזאגט אז דער אייבערשטער באצאלט פאר יעדן גוטע זאכן, פאר א גוטע זאך צאלט ער גוטס און פאר א שלעכטע צאלט ער שלעכט, האט דען דער אייבערשטער נישט געזען אז ס'איז געווען, ס'וועט קומען א רבי נחמן אויף די וועלט, האט דען דער רמב"ם נישט געזען ס'וועט קומען א רבי נחמן אויף די וועלט, ער וועט אלעס מבטל זיין, יא ער וועט עס מבטל זיין, נישט דא נישט קיין עונש, שכר איז אפשר אויך שוין נישט דא, כ'ווייס שוין גארנישט היינט, מען האט איינגערעדט אזאלכע שטותים פאר די אלע חברה, און דאס וואס ער זאגט יואלי ראטה איז מיינס א פרענד, איך בין זיין פרענד ער איז מיין פרענד, ער רעדט זייער גוט איך האב הנאה, איך האב איהם געבעקט ווען ער האט געהאט צרות ווען איצעלע פימפ האט אים געוואלט צושפארן, אבער יואלי דאס וואס דו רעדסט איין אז יעדער זאל גיין פארן אויף אומאן וואומאן און דו רעדסט צו יונגע בחורים, די גרעסטע חרבן וואס דו טוסט, לאז דאס אויס נאכדעם ווען ער וועט שוין האבן חתונה געהאט, מיר האט דערציילט איינער די טאטע האט אים געזאגט אז מען גייט ביי די זיבן יאר צו ר' נחמן, גייט מען אונטער די חופה מיט א ווייס קיטל, זאגט מיר יענער, מע, איך בין געגאנגען יעדעס יאר מיט מיין טאטן, מע האט מיט מיר ארומגעשפילט, און איך בין נאך נישט געגאנגען מיט א ווייס קיטל, איך בין שוין פערציג יאר, איך בין גאנץ אונטער די חופה נישט געגאנגען, ווייל איך דארף זכרים און נישט נקבות. קען זיין מע מאכט משכב זכר דארף מען אויך האבן א קיטל, איך ווייס שוין נישט היינט. מ'דארף פרעגן עבי בעיבי שטיין וויאזוי מ'פירט זיך אויף אזוי. און דער איד.

דארף מען זעהן ס'זאל נישט קאלט ווערן די זאך, ווייל ס'איז א מורא'דיגע שאנדע. יעצט, איך בין אינוואלווד אין ארץ ישראל אין מקווה'ס אויכעט, איך בין געווען דארטן פאר פסח, האב איך שוין געשריבן א פראגרעם אז אזוי ווי די רעגירונג געט פופציג פראצענט פאר ועד ארצי פאר יעדע מקווה, זיי געבן די באדן און זיי געבן די בוי מאטריאל, די רעגירונג געט די באדן, האב איך געזאגט כ'האב געטראפן מקווה'ס, כ'האב מיטגענומען רבנים פון די רבנות, איין מקווה געווען פינף הונדערט ליטער די גאנצע שיעור מקווה, דאס איז קיין שיעור מקווה נישט. די מיסטעיק איז געשען ווייל מ'האט אים געזאגט פארן ארקיטעקט ער זאל מאכן א בור פון טויזנט ליטער, האט אבער נישט געכאפט אז די נקב השקה גייט אראפ מיט זיבן אכט אינטשעס און ממילא האט געפעלט וואסער, און נאכדעם איז געווען נאך א פראבלעם אז כ'האב מיטגענומען אזא לעוועל וואס איז פונקט צוויי אינטשעס גרויס, די חזון איש האלט אז ס'מוז זיין פינף צענטימעטער די נקב השקה, א טראפ ווייניגער, ס'איז געווען פלעצער וואס ס'איז נאר געווען אנדערטהאלבן אינטשעס, נישט געווען קיין השקה אינגאנצן. עניוועי, האב איך זיי געזאגט אז זעטס ס'דא פיל מיט פראבלעמען, מען דארף איבערגיין די אלע אלטע מקוואות, און אז ס'דא פראבלעמען דארפט עטץ געבן העלפט צושטייער. פרייטאג האבן זיי מיך נאך אפגעקאלט צו מען זאל אונטערשרייבן די חוזה, דעם קאנטראקט, זאג איך כ'בין זיכער זאלסט עס אונטערשרייבן, כ'האב מיך אונטערגענומען יעצט דריי מקוואות צו פארעכטן ווייל מ'האט אריינגעברענגט עולים חדשים פון פראנקרייך אין קיבוצים, אזעלכע שיינע דערפעלעך, אידישע, איז אבער ווער איך א בעל חוב פון דריי הונדערט טויזענט דאלער, זאג איך אז דאס צו אונטערשרייבן בין איך שוין נאר א בעל חוב פון הונדערט פופציג טויזענט. און אז איך האנדל שוין ביי הונדערט פופציג טויזענט דארף דאך נישט האבן מיטאמאל האב איך צייט עס צו מאכן. בקיצור איז דא א איד א גביר ס'האט מיר היינט צוגעזאגט פופציג זאג איך אים אבער איך וויל דו זאלסט וויסן איין זאך געסט עס נישט פאר מיר געסט עס פאר די רבנות פאר די מדינה און צו נעמען געלט פון מדינת ישראל ס'האבן נישט קיין ברירה ווען איך בין א מיליאנער זאג איך זיי כ'פייף זיי אן די רבי לאט נישט נעמען אבער אונז האבן נישט קיין געלט פאר ארעמע מענטשן מוטשען זיך ארום איך דריי זיי אן איך ווייז זיי וואס מ'דארף פאררעכטן אונז האבן נישט קיין געלט. וויגדער יאקאבאוויטש, די מדינה האט אונז געגעבן דארטן דעם לאנד אין בית שמש, אין קרית רמא, האט ער געזאגט, איך וויל באצאלן, האבן זיי געזאגט צוויי הונדערט טויזנט דאלער, זאגט ער, ניין, ברענג א שמאי, א שמאי הייסט איינער וואס שאצט עס, מ'האט עס געשאצט פאר נײַן און פֿופֿציק טויזנט דאלער, האט וויגדער געזאגט, פאר דעם געלט, פאר פֿיפֿטי נײַן טויזנט דאלערס, בין איך נאך א סאטמארע חסיד, איך קען דאס נישט זאגן, און אונז מוז מען נעמען פון זיי געלט, און איך האב נישט קיין ברירה, ווייל נישט קען איך צושפארן, דאס זאלט איר וויסן, דאס איז אויכעט איינע פון די רשעות וואס סאקמער, קאקמער, האט געטון, זיי האבן געמיינט זיי ווארפן מיך ארויס, גיי איך אריינגיין אין א דאג אין א דאג קעידזש אין אזא קליין הייזעלע ווי א הינטעלע גייט אריין איך גיי דארטן אנהייבן צו וויינען איצעלע פימפ האט מיך ארויסגעווארפן איך האב נישט קיין פראבלעם מיט סאקמער קאקמער איך האב מיט זיי גארנישט איך קען זיי נישט איך וויל נישט פון זיי וויסן כ'וועל דיר זאגן ווער סאטמאר איז ווען סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געזעהן אז דער איידעם ער האט חתונה געהאט נאכאמאל און ער האט געהאט קינדער און זינט די קינדער האבן זיך געקלאמעוועט צום סאטמאר רב ס'געווען איינער די ביליצער רב ער איז געווען דארטן דער סאטמאר רבינס איידעם האט געזען ער ווערט קראנק האט ער עס איבערגעגעבן פארן ביליצער רב און נאכדעם ווען די קינדער זענען געווארן גרויס האבן חתונה געהאט האבן זיי געוואלט צונעמען דאס רבנות האט ביליצער רב געזאגט פופציג טויזענט דאלער כ'האב עס געהאלטן צען פופצען יאר און איז ער געגאנגען צום קלויזנבורגער רב, ווייל קלויזנבורגער רב איז דאך געווען א קרוב וועט ער מיר מקרב זיין, האט קלויזנבורגער רב געזאגט קיין פופציג אלפים האב איך נישט, גיי צום סאטמאר רב, האבן זיי געלאכט סאטמאר רב, סאטמאר רב וועט דאך אונז נישט אריינלאזן, זאגט ער זיי ניין גיי נישט צו די רעבעצין גיי צום רב, אריינגעקומען צום רב, דער רב האט זיך געגלעט, האט זיך אזוי געפרייט אז ס'איז געבליבן עפעס א זכר, שטייט ריש לקיש האט געשיקט געלט פאר זיין ווייב נאכ'ן ער האט זיך געגעט ווייל ער האט געזאגט מבשרך אל תתעלם, ס'האט עפעס א קרבות, מ'האט געוואוינט אינאיינעם, עניוועי דאס זעלבע דא אויכעט, ס'האט עפעס א קרבות. געזאגט. ער איז געגאנגען און די רבי האט אים ערלעדיגט די פֿופֿציק אלפים. יא, אזוי האבן זיי פארציילט. נאכדעם האט ער זיך געזען אז די רבי ערלעדיגט אים האט ער געזאגט פאר ראש השנה האט ער געקאלט די מומע און ער האט געזאגט איך וויל קומען אויף ראש השנה יום כיפור. די מומע האט געזאגט נע איך ווייס נישט ס'איז נישט פאר דיר קום נישט ס'קומט דא א מנין אין קרית יואל. דאס איז וואס סאטמאר איז געווען אלע יארן. רשעים, געלט פאמפערס. און דעטס איט. איז למעשה אז ס'איז געקומען אזא רב ווי דער סאטמאר רב האט געלייגט אן איסור, דארף איינער בעקן דאס מיט געלט? קען נישט לאזן, קיינער טוט נישט אין מקווה סאו ס'ליגט נישט דערין נישט קיין כבוד און נישט קיין געלט, קיינער טוט נישט דערין, און למעשה אז ס'קומט דערצו אז קיינער געבט נישט, מוז איך נעמען פון ווער ס'געבט, איך בין נישט דער מכריע אויף אידישע נשמות זאלן נישט האבן קיין מקווה, איי כ'וועל קומען אויף יענער וועלט און מ'וועט מיך שמייסן פארוואס כ'האב עס געטון. איך על זאגן וואס דער חזון איש האט געטון, כ'האב א לאנג טערם פראבלעם און א שארט טערם פראבלעם. שארט טערם, איך מוז צושטעלן יעדע נאכט א ווארעמע מקווה. א לאנג טערם פראבלעם איז, כ'וועל קומען נאך יענע, אויף יענע וועלט נאך הונדערט און צוואנציג, און דער אייבערשטער פרעגט וואס האסטו געטון? האסט גענומען געלט פון מחללי שבת? זאגט דער חזון איש, איך ארבעט מיט'ן שארט טערם פראבלעם יעצט, און מיט'ן לאנג טערם פראבלעם וועל איך מיך פארגלייכן דעמאלטס. איך קען נישט וועגן דעם אפשטעלן א מקווה, דאס זעלבע איך אויך. איצעלע פימפ האט געוואלט אונטערשרייבן צעטלעך ווייל ער האט געוואלט בעקן זיינע שקצים די רבנים, וועגן דעם זאל איך זאגן פאר די פרויען עטס האטס נישט קיין מקווה? איך האב גענומען דאס געלט, איך מיין איך נעם עס נישט, ס'גייט גראד צו די גאווערמענט, איך בין רעספאנסיבל פאר פופציג פראצענט, און איך האב זיי געזאגט איך על ענק ברענגען, איך קען נישט, איך בין נישט קיין גאווערמענט, איך על ענק ברענגען דאס געלט עד פרוטה אחרונה. און דאס האטס עטס ענק געדארפט ווען בארעכענען, ווארפסט ארויס נחום ראזענבערג. האסט געוואוסט איך בין געווען אן עסקן צו דיר? איך האב געבויט רוב רוסישע מקוואות האב איך געשאפט געלט אויך. וואס געסטו יענעם א ווארף ארויס? וואס ביסטו יעצט גליקליכער געווארן? אז שטערן זאל קענען פירן דאס בית מדרש מיט דעם חסר דעה און מיט דעם עלפערט? יצחק שטערן מיט עלפערט? מיט ענזל שטערן, שאפסע קאהן'ס איידעם? מען ווארפט ארויס, וואס האסטו יעצט אויפגעטון? וואו זאל איך יעצט גיין נאך געלט? איך וועל נישט אז פרויען זאלן נישט האבן קיין מקווה. בין איך געגאנגען, איך האב געמאכט א קאנטראקט, איך בין נישט דארט געגאנגען אליין סיינען, נאר איך האב יענעם געזאגט קענסט סיינען, סיין דיין נאמען, איך זאג דיר דו וועסט האבן יעדע פרוטה וואס דו וועסט נעמען ביי זיי, און דאס דארפטס עטס ענק אויסלערנען, עטס גייטס ענק אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, די שיטה איז גרויס די שיטה איז הייליג נאר ווען איינער טוט שטופ איהם נישט ארויס ווייל ער האט דעם די נעקסטע מינוט האט ער ווי צו גיין, און דאס זאג איך אויף די אלע בחורים, כ'האב געטראפן דעם לג בעומר צוויי בחורים וואס זיי פרעסן נבילות און חזיר זיי זענען געווען פון די בעסטע בחורים אין די ישיבה ווען זיי זענען געווען יונגער. זאגן זיי זי האט דעם ראבאטס ארויסגעווארפן און זי איז געגאנגען צו פוטסטעפס דארט געט מען זיי אן אפענע טיר דאס מוזט עטס ענק אויסלערנען דער עולם האט היינט ווי צו גיין ס'נישט ווי דער אלטער היים ווען מ'האט ארויסגעווארפן א מענטש פון א שטאט ער איז געווען אין חרם ער האט זיך נישט געקענט אפווישן די נאז ער האט זיך געדרייט אין סוף שטאט ווייסט יעדע סוף שטאט איז דא א יאשקע פאנדראק ס'איז א מאניומענט און ער איז אזוי מיט א געבויגענעם קאפ געווען אמאל א איד ער איז געווארן אן איידעם א גרויסן עושר זאגט ער גיי אין שטאט אריין נאך אפאר יאר לערנען זאגט ער גיי אין שטאט אריין און דו זאלסט קויפן א זאך וואס איז ביליג און אסאך זאלסטו קויפן, איז ער געגאנגען און האט אנגעקויפט א גאנצע וואגאן הערינג, שרייט דער איד, ווען יעדער זאל זיך נעמען עסן דריי סעודות א טאג הערינג אינעם גאנצן דארף וועסט עס נישט קענען פטור ווערן, האט ער אים אראפדערלאנגט א פראסק אז דער פנים האט זיך אים אויסגעקרימט, גייט ער צעבראכן רייט ביז צום סוף שטאט, זעט ער יאשקע פאנדראק איז אויך מיטן. קאפ געבויגן פרעגט ער זאג מיר דו האסט אויך איינגעקויפט א גאנצן וואגאן הערינג און דיין שווער האט ער דיר געגעבן א פראסק אין פנים פארשטייסט דאס האט עטץ געמיינט יעדער העט זיך געבן א ווארף דעם קאפ אויף די זייט און גיין צום סוף שטאט פרעגן יאשקע פאנדראק צו ער האט אויך געקויפט הערינג ניין ניין ניין סאקמער קאקמער עטץ אליינס זענט צעריסן און צעהארגעט. עטס האטס מנהיגים נואפים און עטס האטס ס'היינט עטס האטס עטס מיינטס גארנישט מער פאר עניבאדי סא אז עטס האטס געמאכט אז איך זאל נישט קענען רעיזן פונעם היימישן עולם געלט איך האב נישט קיין פראבלעם איך האב געמאכט די איידיע כ'האב געוויזן פאר די מדינה פאר די רבנים צוויי מקווה'ס פסולות דאורייתא א דריטע נישט געווען קיין השקה ווי ס'דארף צו זיין דאס וועל איך שוין נישט זאגן ס'פסול דאורייתא ווייל אויף דעם איז שוין דא שיטות ווי גרויס די נקב השקה דארף זיין. און ס'איז אויך די וואסער קומט אריין מיט זריעה, עס איז שוין נישט קיין פסול'ע מקווה ממש, ס'איז שוין, כ'וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, אבער די אונטערשטע שורה וואס איך וויל ענק זאגן איז, עטס זענטס נישט באלעבאס אויף די וועלט, און עטס קענטס קיינעם נישט איינטיילן וואס צו טון, יעצט איך זאג בפירוש, יעדער ווער ס'געט מיר געלט פאר א מקווה, כ'ווייס ווילאנג ס'עט אנהאלטן ווייס איך נישט, אבער פאר די נעקסטע פאר חדשים, ס'דא זעכצן מקווה'ס פון וואס מ'רעדט מ'דארף איבערפיקסן, יעדער וואס ס'געט מיר געלט פאר א מקווה זאל וויסן איך האב א שותף מדינת ישראל אויף פופציג פראצענט, און אויב דאס איז ענק א פראבלעם געטס נישט, דער אייבערשטער העט העלפן, און אויב ער העט חלילה נישט העלפן איז עס נישט מיין אחריות, איך האב געטוהן וואס כ'האב געקענט, איך בין נישט געווען דער וואס האט צושטערט די מקווה, עניוועי דערווייל העלפט ער ברוך השם, נאר לאמיר גיין יעצט ווייטער. און דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין עטס טוטס ווילדע זאכן עטס רעכנטס ענק נישט מיט קיינעם און עטס מיינטס עטס האטס געווינען וואס האט עטס געווינען עטס האטס געווינען גארנישט עטס האטס געווינען אז ס'זיצן צוויי בחורים וואס האבן געפרעסן דעם שבת העם אינעם טשולענט פארוואס ווייל עטס האטס ארויסגעווארפן ס'דא היינט ווי צו גיין סאו איצעלע פימפ האט געמיינט אז נחום ראזנבערג העט קומען ווי א דאגי אויף אלע פיר אזוי האט ער איינגערעדט די רבנים איצעלע כ'וועל נישט קומען אם ירצה השם קען זיין רואיג. גערעכט. עניוועי, איז וויל איך נאר זאגן דאס וואס מען טוט יעצט פאר מקווה'ס. יעצט בין איך געוואויר געווארן א מורא'דיגע זאך, און ס'איז ממש מיינד באגלינג, איך האף צו פארן ביז אפאר וואכן, אפאר טעג אפשר, אויף ארץ ישראל צו מאכן אן ערנסטע מיטינג. די מדינה האט יעצט געהעכערט די געלט אריינצוגיין אין מקווה פאר פרויען. זיי האבן עס געהעכערט אויף איין און פֿערציק שקל, דאס איז צען דאלער, און אכט דאלער, צען דאלער, ווענדט זיך וויאזוי די קורס איז. און די פרויען קאלן מיך אפ און זיי זאגן אונז האבן מיר נישט קיין געלט. כ'האב איבערגעפיקסט דא א מקווה אין די לאוער איסט סייד האב איך אויסגענומען אז מען קען גיין אומזינסט, היינט איז שוין נישט קיין מציאות ווייל דעמאלט איז געווען די באסעס אריבער די ברידזש אומזינסט ווייל די טרעינען האבן נישט געארבעט אבער אמאל איז עס געווען אסאך אינגעלייט זענען געקומען. יעצט דער עולם שעמט זיך און מען גייט נישט בארגן אויף א מקווה און מען נעמט א שאוער אינדערהיים דאס איז דאך באצאלט, ס'איז דאפלט באצאלט סיי דעם אינגערמאנס הונדערט פראצענט און סיי. די סעקשן עיט הונדערט פראצענט. איך זאג נאכאמאל פאר'ן עולם, כ'האב אייביג געזאגט סאטמער טאר נישט האבן א מענטש ביי די מקווה, מען פלעגט נישט אריינלאזן מענטשן, נאר רעבעצעס האט מען דורכגעלאזט, מען פלעגט אנטון צרות, מיך האבן אפגעקאלט פרויען, מען האט מיך אפגעשטעלט, כ'האב נישט קיין געלט, זיי האבן געהאט דעם אברהם כץ, ער געווען דער מקווה איד, ער געטון מעשים מה שלא היה, וואס איז ער זאל רוען אין ליכטיגן גיהנום צו אין גן עדן ווי ער איז, די פרויען האבן מיך אפגעקאלט אז ער מאכט צרות, און איך האב פארגעהאלטן, האט ער מיר געזאגט וואס זאל איך טון, איך האב באלעבאטים. קהל ייטב לב? דוד ראזנבערג האט זיך געבויגן פאר קהל ייטב לב, אמאל איז געווען א כשר'ע בעיקערי, היינט פירן עס זיינע בעלי בתים, ס'פירן עס די יאקאבאוויטשעס, סאו אמאל זענען זיי געווען לא נחשב ולא כלום, זיי געווען די נידריגסטע שטייסל פון כלל ישראל, היינט זענען זיי די גאנצע זאך, עטס ווייסט וואסארא חרון דאס איז? נאר נאך א מזל ביי מצות איז דא מאשין מצות, איך האב געזאגט פאר יעדן איינעם אז דו האסט נישט קיין געלט צו קויפן, ר' מאטעלע האט מיר געזאגט אז אינדערהיים אונטער די בר מצוה האט מען געגעבן אין וויזשניצער הויף, מאשין מצות און מענטשן האבן מיר געזאגט זיי האבן מיר באדאנקט טו סיקסטי ניין איז געווען צוויי פאונד מצות ספעשל געווען וואס מיינט עטס עטס גייטס ארומפירן כלל ישראל דער עולם איז אויסגעהונגערט פאר א טראפ פאר א דאלער סא איך וויל יעצט ארויפפארן זעהן צו מאכן עפעס א סיסטעם אז מען זאל דאס נישט פארלאנגען פונעם עולם מען האט נישט כ'האב גערעדט אז אין ענגלאנד איז דא בערך צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק חתונות געווען דאס לעצטע יאר, קאלט מיך אפ א רב איר זענט משוגע? איר ווייסט ס'איז צוריק געקומען יורדים ווי מ'רופט זיי, פון בעלז און פון אנדערע פלעצער איז צוריק געקומען איבער הונדערט משפחות דאס יאר אליינס, פרעג איך וואס הייסט? זאגן זיי זענען געפארן אויף ארץ ישראל ווייל אין די מדינה האט מען דאך געגעבן די אלע גוטע זאכן, היינט געבט מען נישט מער, און אויף די דירות געבן זיי אויך שוין נישט, א זוג צעיר קריגט שוין נישט, ממילא קומען זיי צוריק אויף לונדון ווייל אין לונדון געבט מען היינט. קינדער געלט מיט אלע גוטע זאכן, א מענטש אין לונדון פאר יעדן קינד דארף ער נאך א יאר נישט ארבעטן, ס'א מחיה וואס דא טוט זיך, איז ממילא זאגט ער מיר איר ווייסט וואס דא טוט זיך א געדרענגעניש אין מקוואות, יעצט פאר איך אויף ארץ ישראל איך גיי איך האב מיין שפראך צו זיי, איך האב זייער א גוטע שפראך און זיי הערן מיך אויס. ווייל איך קום נישט זאגן וואו ס'שטייט און דארט און ס'שטייט גארנישט, האב איך זיי געזאגט ברענג א לעוועל און איך וועל דיר ווייזן, און זיי האבן נישט געוואלט ברענגען א לעוועל האבן זיי געברענגט א פייפ און די פייפ איז געווען איין סייז קלענער ווי פינף צענטימעטער ווי צוויי אינטשעס צוויי און א האלב אינטשעס און ס'איז אויך נישט אריין, האב איך זיי געזאגט די פיגורס דאונט ליי און דאס גייט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען אז מ'ברויך געלט און מ'דארף העלפן פאר אידן און די וואס זיי העלפן נאר וואס זיי. נישט פון די מדינה און נאר דאס, אה, ליסן, יו וואנט טו פלעי איט דעט וועי, איך גיי דיר נישט זאגן וואס צו טון, אבער נישט ווען עס קומט צו א מקווה, א אידישע טאכטער צו איר מאן נעמט פון די מדינה צו נישט, מעיקס נאו דיפרענס, זי האט דם נידות דאורייתא, און אפילו ווען זי איז א ציוניסטקע, מעיקס נאו דיפרענס, און דאס זאלט עטץ וויסן, דאס האלט מען יעצט ביים טון, און אין ענגלאנד וויל איך ענק זאגן, ביי ענק געט נישט די מדינה געלט. ביי אונז געבן זיי יא געלט, אין סאטמאר האט מען גע'גנב'עט א מקווה פאר מיליאנען דאלער פון די גאווערמענט, מ'האט געזאגט אז דאס איז א פלאץ ווי מ'מאכט ספארטס, און מ'האט זיך געכאפט סוף כל סוף. עניוועי, ביי ענק געבט נישט די מדינה געלט פאר קיין מקווה'ס, אבער מ'דארף זען צאמצושטעלן דאס געלט און מ'דארף עס שוין ערלעדיגן. קאלט מיך אפ איינער וואס איז פון די כלל טוערס און פרעגט וואלט איר געווען ווילינג אראפצוקומען שטילערהייט מ'זאל נישט וויסן? זאג איך אים איך קום אפילו הויעכערהייט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט פאדווא'ן, ער קען מיך נישט פעיסן. ער איז א שייגעץ א רשע, איך האב אים אריין געשיקט טשענעל פאר, ער קען מיך נישט פעיסן, ער ווייסט וואסערע א רשע ער איז, ער זאגט בפירוש איך ווייס ווער ס'האט דיך גערעיפט אין די מקווה, און איך וויל נישט דו זאלסט גיין צו די פאליס נאר צו די רבנים, איך האב די נעמען פון די אלע שוחטים וואס זענען אוועק פון כדתיא זיי האבן געזאגט ס'איז נבילות און טריפות, אז זיין טאטע האט אים איבער געלאזט די ירושה מוז ער זיך האלטן דערמיט, זיין אנדערע ברודער יאסל וואס איז א גרעסער תלמיד חכם פון אים האט דעם גארביטש נישט געוואלט נעמען אויף זיך. ער זאגט לעבן לעבט מען נאר איינמאל. עניוועי, יעצט וועלן מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אביסל מוסר פארן עולם. אין ארץ ישראל טוט זיך א גאנצע זאך צו מ'זאל זיך יא שטעלן צו צבא צו נישט שטעלן צו צבא, דער אמת איז די פרומע זענען געספוילט, ווייל די פרייע וואלטן געדארפט טענה'ן אין צבא אונז וויל מען נישט שוצן די פרומע. ס'איז געווען יעצט פורים האט מען ארויפגעשטעלט א דאמי פון א סאלדזשער אין. ס'האט זיך איבערגעקערט די גאנצע שטאט. די סוף גייט זיין אז די פרייע גייען נישט פראטעקטן די פרומע, און דעמאלטס וועט עטס זען אז עטס וועט מוזן אנטון אליינס ביקסן. יעצט איז געווען רבי שמעון בן יוחאי, מ'איז געגאנגען מ'האט גענומען א חסידישן חייל אנגעטון מיט יוניפארם, און מ'האט אים אריינגעלייגט אין אזא גרויסע מדורה פון רבי שמעון. יעצט האט עס שוין דעם גאנצן כנסת געטאטשט, ביבי נתניהו און יעדער איינער טוט עס מורא'דיג פארדאמען, ס'איז.

קעגן די שלש שבועות מיט די גאנצע זאך, איך בין צו אלעם מסכים, סאו וויי דאנט יו געט אוט אוו דער, וואס זיצט עטס דארטן? וואס לאזט עטס אז די חיילים זאלן ענק פראטעקטן? עטס רעדטס ענק איין, זענטס נישט קיין ציוניסטן, עטס זענטס יא? רבי עמרם האט אמאל געזאגט אז ער איז געשטאנען געשריגן שבת, האט אים דער בריסקער רב געזאגט אז אויך דו ביסט א ציוניסט, אויב דו האסט געהאלטן אז זיי וועלן דיך נישט איבערפארן מיט די קאר, האסטו דאך אמונה אין זיי, גייטס אלע ארויס. ברעכטס קאפ ערגעץ אנדערש, ס'איז קעגן די שולע שוויות, געזונטערהייט, געראדע דער. אבער שטער נישט דעם עולם וואס זיי ווילן נישט ארויסגיין, שטער נישט דעם עולם וואס איז זיך מוסר נפש פאר ענק. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל בציון. ס'האט אויסגעבראכן א ריזיגער פייער אין בית מדרש הגדול ביי נארפאלק סטריט, דארט איז א שול ווי איך פלעג אמאל כאפן א מנחה מעריב'ל, דא ביי אונז אין שול איז דא אסאך פראבלעמען, מען שלאגט זיך ארום, ס'גייט זיין וואלן, ס'טוט זיך, איך האב נישט ליב צו זיין פארמישט אין פאליטיקס, איז יעצט געשען נעבעך א ביטערע אומגליק דארט עס האט אפגעברענט די בית מדרש. יעצט קאלן מיך אפ סאקמערע קאקמערע חברה, אוי עס איז נישטא ווי צו דאווענען, עס האט אפגעברענט א שול אין די איסט סייד, דאס איז א שול וואס איז שוין ליידיג יארן, דאס איז געווען רבי יעקב יוסף שול, מען האט עס געבויעט אין תרס"ב. און די רב איז דארט געווען רבי אשרי און ער האט שוין אויך געדאווענט נאר אין בעיסמענט ווייל ס'איז שוין נישט געווען קיין מנין. סא זארגטס ענק נישט כ'העל האבן ווי צו דאווענען, ווען נישט העל איך דאווענען ביחידות. יעצט וואס איז נישט צו פארשטיין פון די פיסטע שטריקעס? כ'ווייס די מלחמה איז פאריבער, יעדער רעדט שוין, אלע מלמדים האבן שוין אנגעהויבן צו רעדן, די עלטערן האבן באקומען בוקס וואס צו רעדן, הרב יואל רוט רעדט שוין, דער מוהרא"ש פלעגט אלע יארן רעדן. וואס איז יעצט? וואס איז די שמחה אז כ'העל נישט האבן ווי צו דאווענען? דו האסט עפעס מיט דעם פארדינט צי פארלוירן? נאר דאס איז סאקמער קאקמער, אונז פירן מיר א מלחמה און טאמער געווינען מיר נישט עמער אים רודף'ן ביז צום לעצטן טאג פון זיין לעבן, דאס האבן זיי געטון מיט רבי אבישל'ן אויך, דאס האבן זיי געטון מיט יעדן, דאס האבן זיי געטון מיטן רעבינ'ס טאכטער, ניין? די מלחמה איז דאך שוין פאריבער, בעסיקלי ווייסט שוין יעדעס יונגל אז מ'טאר אים נישט טאטשען, ס'האט מיר דערציילט היינט א יונגל אז ער איז געגאנגען אין א מקווה און ער האט געזען ווי א חזר איז דארטן, האט ער אנגעהויבן צו שרייען אויפן חזר ארויס! כאטשיג ס'איז נישט געווען וועם צו טאטשן, ס'איז נישט געווען קיינער אין מקווה. דעטס די לענגוויטש פראם נאו אן. עניוועי, סאקמער קאקמער, קיפ אן יור גוד ווארק. איך האלט אז איצעלע פימפ האלט שוין אזוי פאר די פגירה, ער האלט שוין נישט ווייט, מען דארף זען אריין צו כאפן דעם פייגער טמא פאר ער פייגערט אז ער זאל ארויס געבן נאך אך ווייס עט ליעסט דריי חרמות זאל ער לאזן אין שיפלעדל ביים ווינער רב, און.

יא, מען מעג טון וואס מען וויל, די עיקר איז אז מען האט אפאר טאלער, גאט איז דער מחזק. אוי. ספרדישע אינגעלייט וואס יעדער אינגערמאן איז מער אפגעהיטן פון אים, און זיי דינען דעם אייבערשטן, דער חזק. פוי. יא ער שיסט דא מיט חיצים שיסט ער דא wow ער נאך א יונג מען מען קען שיסן א מחיה wow. יעצט עדווערטייזן זיי א מוקד הישועות מען קען וועם געהאלפן ווערן ער לייגט זיך אין די לענג אין די ברייט אויף פרעמדע פרויען זיי זאלן געהאלפן ווערן מיט קינדער. כ'האב נאר געוואלט סתם צולייגן א אינטערעסאנטע נקודה, ר' שמעון בן יוחאי איז געזעסן מיט זיין מאמען אום שבת קודש ביים טיש, און די מאמע האט גערעדט זאכן וואס האט נישט געהאט צוטון מיט. שבת האט רבי שמעון געשריגן אימא שתוקי מאמע זיי שטיל שבת היום. די יאר איז אויסגעפאלן מאדערס דעי פונקט לג בעומר, די פרויען דארפן זיך אויסלערנען, מען קומט צו א שבת קודש טיש אביסל דרך ארץ פארן שבת און פאר די מאן און פאר די קינדער, וואטש אוט יור טאלקינג, און די אלע זאכן וואס האט נישט צו טוהן מיטן שבת קודש זאל מען זיכער נישט רעדן, און דברים בטלים טאר מען אויך נישט רעדן, שוין, און מוטה פראנק, דער וואס זאגט אז מען מעג גיין צום גלח, מוטה פראנק, ער איז אויך געווארן א מגלח, ער שערט אפ מענטשן. מוטה פראנק. צום סוף פארנאכטס האט אויסגעבראכן א גרויסער פייער אין הר מירון און מען איז ארומגעגאנגען מיט מייקראפאונס אז מענטשן וואס זענען אין די טענט זאלן אוודאי שנעל אנטלויפן אבער נישט זיין חלילה הריגה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן מען גייט צאמנעמען געלט, ס'איז געווען לג בעומר א סעודה פאר די ירושלימ'ער מוסדות, חינוך הטהור, מיט די גאנצע ניין יארדס, מיט אלע טערמינאלעדזשיס. ווער האט צוגעהאלפן? משה עפשטיין דער חזיר, דער מנוול, דער וואס האט מאלעסטעט א קינד אפאר חדשים צוריק אין סאטמאר בית מדרש אין ראדני סטריט, ער איז געווען דער וואס איז געזעסן ביי די טיר, ער האט געשארט געלט און ער האט גענומען און ער האט גע'עסקנ'ט. וויל ענק עפעס זאגן, חינוך הטהור מיינט נישט נאר אז מען טאר נישט האבן נישט כשר געלט, נאר די חזירים טארן נישט צוהעלפן.

דאס איז דאך שוין געשטאנען לאנג אין פרשת משפטים, די תירוץ איז דער אייבערשטער זאגט דו טארסט קיינמאל נישט נוקם זיין דיך פאר דיינע אינטערעסן. שדא מען האט געלייגט א חרם אויף מיר, יעדע זאך וואס מען האט דא געטון מיט יעדן איינעם, מיטן קלויזנבורגער, מיטן בעלזער, אלעס איז געווען אבי, פארשטייסט, יענעם אריינצופליקן, פאר דיינע אייגענע אינטערעסן, האט גארנישט געהאט צו טון מיטן אייבערשטן. זאגט דער אייבערשטער אן ליסן, דו גייסט ארויסנעמען א מקלל, דו גייסט אים הרג'נען, אבער מאך זיכער אז דאס האט צו טון נאר מיט מיר, ווייל ער האט מיך. געשאלטן חלילה אדער געזאגט וואס מען דארף נישט, אבער גארנישט מיט דיר פרייוועט, און דאס האבן מיר אונז אייביג פארגעסן, זעמיר אלץ געווען ביזי ווייל אונז אונז אונז אונז אונז, האב איך געטראכט אזוי, מען קען זאגן אז ביי ר' שמעון אויך אזוי, וואס איז געווען ר' שמעון'ס חטא, וואס האט ער געדארפט זיצן אין די מערה דרײַצן יאר, ער האט געדארפט זיצן דארט ווייל ער האט מגנה געווען רוים, איז נעבעך איז געווארן יעצט א שטראף פאר ר' שמעון'ען אז יעדער צינדט גרויסע הדלקות און יעדער רבי מיינט זיך. אזוי ווי די רוימער האבן געמיינט זיך. אבער שרייען שרייט מען לכבוד התנא אלקי רבן שמעון בר יוחאי, הערטס אויף צו זינגען דעם ניגון, זאגטס לכבוד, כ'דארף האבן אביסל כבוד און אביסל געלט, און די צייטונגן זאלן שרייבן פון מיר, ענד דעטס אלל. דעטס וואט איטס אלל אבאוט. איך זע אז די ערנסטע בעלזער יונגעלייט זענען אויכעט אנגעווייטיגט אויפן רב וואס ער ווארפט נישט ארויס די פאר שקצים. הערט אויס א טעלעפאן קאל וואס איז ארומגעגאנגען דעמאלס ווען דער בעלזער איז געווען אין לאנדאן.

אבער קיין תירוץ אויף העברת הדת האט איר נישט, און צו די רוצחים ווילן מיר זאגן, מיר וועלן נישט שטיין אין די זייט און לאזן טון וואס זייער חמאס באגערט, מיר וועלן נישט שטיין אין די זייט און לאזן דעם קרימינאלן אהרן רייס רודפ'ן יונגע בחורים פאר זיינע תאוות, מיר וועלן נישט צולאזן אזוינע אוממענטשליכע מעשים צו דעם עליזאן משה פרידלענדער וואס פאר'ן נארישע כבוד המדינה לאזט ער טרינקן אידיש בלוט און העלפט צו צו רציחה. אזוי אויף די אלע וואס קלאגן איבער סטראשונגן ווילן מיר זאגן אויב דאס וועט זיך נישט אפשטעלן. מען ליגט ברוך השם. יעצט הערט עטס אז אפילו די גאנצע וועלט איז שוין מסכים האט עטס געהערט דעם ריקארדינג. יעצט דא גיי איך ארויפלייגן איינעם וואס איר קענט הערן וואס ער פרעגט מיך וואס איך האלט פון די אייפאונס און פארוואס איך זאג אז ס'איז נישט די גרעסטע מעלה און לאידך גיסא יעדער איינער שרייט דאך אז ס'טויג נישט סאו הערט אויס עט איר פארשטיין אלעס.

א שטות מיט א נארישקייט, ביקאוז דער נאט טיטשינג דעם עולם די דעינדזשער אוו איט, זיי זאגן נאר מען טאר עס נישט האבן, און נאכדעם נעמען זיי, קינדער ווערן וויקטעמס מען ווארפט זיי ארויס פאר דעם, סאו עט די ענד אוו די דעי מאכט עטס שוין א חורבן נאך פאר יענער האט אנגעהויבן מיטן אינטערנעט, און דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין באריכות עטס זאלטס פארשטיין. איך וויל ענק לאזן הערן א מוראדיגע מעשה וואס ראביי וואלענסטיען האט פארציילט וואס איז געשען ווי א מיידל וואס האט איבערגעלאזט איר הויז, איר טאטנס הויז, האט זיך געפאקט אלע פעק און זי איז אוועקגעגאנגען, און זי האט געלעבט מיט גוים, מיט הודלעמס וואס האבן זי אנגעדראגט, עד כדי כך אז זי איז שוין נישט ביי זיך, און מיט טריקס איז געלונגען פאר ראביי וואלנסטין אז מען זאל ארויסגעבן דאס מיידל, ווען נישט וואלטן זיי זי נאך געקענט הרג'נען אויכעט און קיינער וואלט נישט געוואוסט ווייל זי איז ניינטין, ביי ניינטין ביסטו א גדול און דו קענסט שוין טון וואס דו ווילסט, דו קענסט גיין וואוינען וואו דו ווילסט, ס'וואלט אפילו נישט צוגעקומען צו קבר ישראל אויך נישט, מען וואלט זיי.

מען דארף אנהייבן צו מאכן ספרים און א חובת הלבבות און א ראשית חכמה און אין יעדע חדר זאל מען עס לערנען און מסביר זיין די דעינדזשער פונעם אינטערנעט, דעטס אלל, און דאס איז וואס עטס טוטס נישט, עטס טוטס נישט צו די זאך, ווייל ווען סוף כל סוף איז דא ישיבות און תלמוד תורה'ס וואס קינדער קומען צו צום אינטערנעט דורכ'ן מענטש וואס ער קלינט די טוילעטס דארטן, דער פארטער, און אזוי ווייטער, און אז דאס קינד ווייסט נישט אז דאס איז אינטערנעט און דאס איז. אסור, און מען באקט עס אים נישט אריין אין הארץ, לכל הפחות צען פראצענט זאלט עטס אריינבאקן די קינדער אין הארץ וויפיל עטס באקטס אריין אז ציונות איז טרייפה, לכל הפחות, דעמאלטס עסטו זען אז ס'עט ווערן אן ענדע צו די מגיפה, און טאמער עט עטס סתם ארויסווארפן קינדער אזוי ווי שאלעכטס וואס מען קוועטשט אויס א טענדזשערין אדער אן אראנדזש און די שאלעכטס ווארפט מען ארויס,

צו די סמארטפאון, יעצט דאס איז א ברכה אדער א קללה? אז מ'נוצט עס געהעריג קען עס זיין די גרעסטע ברכה, און אז מ'נוצט עס נישט געהעריג איז עס די גרעסטע קללה. יעצט קודם וויל איך אז דער עולם זאל פארשטיין אז. ס'איז דא א דייטשע שפריכווארט, מעסער גאבעל ליכט, דאס מיינט א מעסער און א גאפל און א לעכט מוזן קינדער רירן ניכט, ס'גייט אויפן גראם. קינדער טארן דאס נישט טאטשן. די זעלבע איז דא אויך. די זאך איז נישט קיין שלעכטע זאך, והא ראיה, א פרוי קען אין קאך נישט קאכן און באקן ווען זי האט נישט די טולס, זי האט נישט קיין מעסער, און זי האט נישט קיין גאפל, און זי האט נישט קיין פייער. סא דאס איז, ס'ווענדט זיך ווי ס'שטייט איין ביי וועם. יעצט, איך וויל נאך א קליינע נקודה מעורר זיין פארן עולם, מ'האט אלעס אריינגענומען אינעם נאמען טעכנעלאגיע. עס איז דא למשל מענטשן וואס האבן צווישן זיך גרופעס, למשל עלטערן מיט קינדער, צו משפחות, זע איך גארנישט ראנג מיט יענעם. נאכדעם דא מנוולים ערשט קלאס וואס האבן נישט וואס צו טון איבערן טאג און זיי זעצן זיך ארויף דערויף און זיי רעדן צאם כל מיני מנובלות מיט אלע מיני ניבול פה מיט וואס ס'לאזט זיך נאר. די זאכן האב איך קיינמאל נישט געזאגט און קיין שום נארמאלער מענטש גייט נישט זאגן אז מען מעג ארויפגיין אויף די אלע וואטסעפפ גרופעס, דער'ס נאו וועי יו שוד בי דער, אדער די זעלבע איז מיט פעיסבוק קיינער טאר נישט דארטן זיין, און די אלע אנדערע אזאלכע וואס זיי ווילן צושלעפן פון אונזער היימישן עולם דעם חינוך, אבער ווען מען רעדט פון א זאך וואס דאס קען ברענגען פאר דיר און פאר דיין משפחה און פאר דיין פרנסה א געוואלדיגע אטשיוומענט, העי, גאו ענד געט איט. ס'האט מיר יעצט דערציילט א מענטש, ער זאגט מיר אז ער איז ארויף אויף די טמא'נע כלי, און ער האט געהערט ווי איך זאג מען זאל גיין עדיוקעישן עדיוקעישן, האט ער געטראפן עפעס א קאלעדזש אין די מידוועסט וואס מען קען נאך צוויי יאר באקומען א דעגרי, און אלעס גייט אויף די פאסט, מען דארף נאר עפעס ארויפפארן איינס אדער צוויי מאל נעמען דארטן די טעסטס, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך דאס. יעצט קודם וויל איך אנהייבן רבי וואלענסטין, און נאכדעם וויל איך צוקומען צו מיין.
And, and I, I spoke this week and I've spoken about this before

ענד לאסט וויק מאנדעי שי קעים האום ענד אלל דיס גערלס קלאודינג וואר גאן ענד הער איי די וואס גאן ענד עווריטינג וואס גאן ענד דער וואס א נאוט דעט וואס ריטען דעט איי רען אף וויט סאם נאן דזשואיש ספעניש גאי ענד איי פעל אין לאוו וויט הים ענד די מאדער ניו רייט עוועי דעט הער דאטער דידענט רייט איט ביקאויז הער דאטער העז א לערנינג דיסעבילעטי ענד קענט רייט באט די גייס הו טוק הער דידענט קנאו דעט סאו דעי ראוט דיס לעטער. ענד סיינד הער נעים באט ווי ניו דעט דעט לעטער וואזענט טרו ענד באט שי טוק הער קלאדינג ענד שי איז ניינטין סא איטס נאט איטס נאט א מיינאר ענד נאובאדי קען ריעטש הער נאובאדי קען פיינד הער פריידעי איי טאלד די מאדער דעט בינג דעט איי דיעל וויט דיס שי שוד טעקסט הער דעט וויר גאנע פייל א מיסינג פערסאנס ריפארט ענד איי ניו דעט די פיפל וואר האלדינג הער ווען דעי סי דעט דעיר גאנע בי סקעירד דעט די קאפס אר גאנע געט אינוואלווד סא שי דיד ענסער די פאון ענד שי טאלד הער מאדער שי איז גאנע מיט הער אן מאנדעי אין מאנהעטן עט סיקס פיפטין עט א סערטען פלעיס ענד ווי בעקד אפ די מאדער טו סי איף די גערל וואוד שאו אפ אף קאורס די גערל דיד נאט שאו אפ ענד קאנטיניוד טו קאל קוד נאט פיינד הער טו מעיק לאנג סטארי שארט ווי פיינעלי דיד געט טרו שי וואס טאלקינג טאטעלי אינקאהערענט ענד איטס א רעגולער נארמעל גערל לייק עניבאדי אין דיס רום ניינטין יער אולד רעגולער דזשואיש גערל ליווינג אין פלעטבוש ענד. סארט אוו קידנעפד ענד סטיל קוד נאט פיינד הער ענד ווי פיינעלי גאט טרו אן די פאון ענד שי סעד דער ליסענינג דעי טוק מיי איי די דער אירעיסינג מיי איי די דיס איז סטאף דעט העפענס לעידיס דיס איז וואט העפענס ווען יו קאנעקט טו פיפעל אן די אינטערנעט דעי קען דעי קען קידנעפ יו דעיל דראג יו יו וואנט דעיל יוז מיינד אלטערינג דראגס דעט יו וויל נאט נאו הו יו אר ענימאר

דיד עניוואן דיד עניטינג פיזיקלי טו יו? ביקאוז זיי קען סעי איט וואס קאנסענטשועל סאו עניבאדי וויז אווער עיטין ניינטין און דעטס הו זיי טארגעט ספעסיפיקלי ביקאוז זיי קען דו וואטעווער זיי וואנט טו יו ענד דען סעי שיז ניינטין איט וואס קאנסענטשועל סאו סאו ווי גאט הער אן די פאון ענד איי דידנט קנאו וואט טו דו ביקאוז שי טאלד מי דעי געט דער ליסענינג. ענד שי דידנט נאו וואט שי וואס טאלקינג אבאוט ענד השם סענט מי א קרעזי מחשבה ענד איי סעד טו הער איי סעד טו הער נאוינג דעט זיי ווער ליסענינג איים אין יור האוס ענד איי העוו יור הארט מעדעסין שי דאזענט העוו א הארט מעדעסין ענד איי העוו יור הארט מעדעסין ענד יור א וויק וויטאוט יור הארט מעדעסין ענד יו העוו ארידמיא ענד א וויק וויטאוט הארט מעדעסין פאר ארידמיא דאנט עסק מי ווער דעט קעים פראם יור יור נאט גאנע מעיק איט טיל טומארא מארנינג איי מין יור גאנע העוו א הארט עטעק טאנייט.

און זיי האנג אפ די פאון. און דען ווי דיד וואט ווי האד טו דו ביקאוז יו קען טרעק א פאון. און פירסט יו האב טו מעיק א מיססינג פערסאנס ריפארט און עז וויר מעיק די מיססינג פערסאנס ריפארט וויל ביגינינג טו טרעק אר פאון טו פיינד אוט ווער שי איז עקזעקטלי. איי געט א סאמאן פיק סאמאן קאלס מי בעק און סעיז היי דיס איז אפיסער סאו אנד סאו. דו נאו עניטינג אבאוט דיס גירל? ווי דזשאסט וואלקד אינטו אן אפארטמענט, ווי גאט א פאון קאל פרום EMS דאט דאס א גירל הו'ס העווינג א הארט אטעק, שי דאזענט העוו ער מעדעסין. איטס נאט פאני, איטס א מעשה, איטס א נס, א נס נפלא דעט האשעם פוט דעט אינטו מיי העד, און דעי פעניקד טינקינג דעט

ביקאויז דיס גייז קאלד אין און סעד שי רען אוועי פראם האום וויט נאן דזשואיש בויפרענד, דזשואיש פיפל אר טריינג טו מעיק אפ סטאריס באוט אס, גערלס דזשואיש גערלס דא דיס אלל טיים זיי מעיק אפ סטאריס און פליס א לייק, שיס סייקאטיק וויא קענט טעיק עניטינג וואטעווער שי סעיז און סאו איי עם פראסטרעיטעד ענגרי פיוריעס אופסעט טראמעטייזד קאז אייוו נעווער לוקט אינטו א פעיר אוו אייז און סאמען לוקט עט מי און איי איי זיי ווירנט לוקינג עט מי זיי וויר דעד אייז איי נעווער סא עניטינג לייק דעט וואט דיס גייס דיד טא הער איי דאנט איווען וואנט טא טינק אבאוט ענד דע מאסט פראסטרעטינג טינג איז דעט איי קענאט געט אפ הער ענאף טיימס און טעל יו געט אףף דע פריקינג אינטערנעט געט אוט אוו דע טשעט רומס און געט אףף פעיסבוק וואט אר יו דואינג וויי אר יו טאלקינג טא פיפעל דעט יו דאנט נאו טו לעיט פאר הער, איי דאנט איי דאנט טינק דעט יו נאו, איטס ארעדי נאו פארטי עיט אווערס און שי איז טאטעלי אין א סייקאסיס, טו לעיט, די רעגולער דזשואיש ניינטין יער אולד גערל, סאו איי וואזענט גאנא טאלק אבאוט איט טאנייט באט איי עם טינקינג טו מייסעלף, איי סטעיד אפ פאר טוועלוו אווערס, דידנט סליעפ, איי קעים האום עט סיקס פיפטין עי עם, וויי שודנט איי טאלק אבאוט איט, איי דאנט וואנט טו דאו דיס אגעין, איים טייערד. איים ווערי ווערי טייערד, איי דאנט וואנט טו דא דיס עגעין, ענד דעט גירל איז מיי סיסטער, ענד וואט דיס גייס דיד טו הער שודנט בי דאן טו טו די ווארסט יומען ביאינג און דיס ווארלד, ענד די אנלי ריזען איט העפענד איז קאוז שי וואס אן די אינטערנעט, שי מעט הים אן די אינטערנעט, ווי נאו דעט, ענד דיס גייס אר פראוס.

דאזענט העלפ, איי דאנט וואנט טו בי אין א האספיטעל טיל סיקס קלאק אין די מארנינג ענימאר, עספעשעלי אין עלמהורסט קווינס, ווען נאובאדי ספיקס ענגליש אין די האול האספיטעל, סאו איי דיסיידעד אבאוט א מינוט ענד האלף עגאו דעט איי עם גאנע טאלק אבאוט איט, קאוז איי ריעלי וואזענט גאוינג טו, קאוז איי עם אין דעט מאטש פעין, און ר' וואלסטין האס סין פריטי מאטש עווריטינג אין היז לייף, איי האב נעווער לוקט אינטו א פעיר אייז דעט דער איז נאו ברעין ביהיינד איט, איטס די פירסט טיים איי עווער סאו דעט אין מיי לייף, איי ריעלי דאנט וואנט טו סי איט אגעין, ענד יו דאנט גאו אוט וויט גייז דעט יו דאנט נאו, ענד יו דאנט טראסט עניבאדי עניוועיר, ביקאוז ווי ליווינג אין א ווערי סיק ווארלד, ענד יו דאנט טראסט די פיפל דעט יו טינק יו קען טראסט, לעט אים מערי יו. אקעי, ענד דען איי האופ יו קען טראסט הים. יו קענט גאו אוט וויט גייס, יו קענט דא דיס סטאף עני מאר, איטס אווער, איטס אווער. דעי דזשאסט וואנט טו הערט יו. פיפל דזשאסט וואנט טו הערט יו טודעי. יו גאטע סטיק סטיק וויט די פיפל דעט יו קנאו. ענד אן די אינטערנעט יו דאנט קנאו עניבאדי. איי קנאו א גערל דעט וואס טאלקינג טו א גערל פאר טרי יערס. פאר טרי יערס שי וואס טעלינג הער אלל הער פראבלעמס אן די אינטערנעט. זיי ווער טאלקינג. ענד פיינעלי די גערל פלו אין.

סאו דעי מעיק אפ סטאריס דעט דעי ווער קידנעפד און סאמאן פוט סאמטינג אין דעיר דרינק, סאו ווי דאנט נאו וויטש גערלס סטאריס אר ריעל עני אר נאט ריעל עני מאר, הי סעיס סאו האו דו איי נאו דעט דיס גערלס סטארי איז טרו, ענד איים לייק ליוטענענט וואי דאנט יו גאו אינטו דע רום ענד מיעט הער, שי קענט מעיק אפ א סטארי, שי איז נאט העיר, ענד הי טוק וואן לוק עט הער ענד הי וואס לייק איים סארי ראביי. איים סארי איים סארי דעט איי סעד עניטינג סאו הי נאוס אדער גירלס דעט אר געטינג אינוואלווד לייק דיס דיס איז קרעזי דיס איז טאטעלי אוט אוו קאנטראל וואט אר יו דואינג איי דזשאסט דאנט וואנט טו סי איט עגעין איי איי קענט געט פעסט וואט איי דזשאסט וואט איי דזשאסט ווענט טרו איי ווענט טרו נעבעך אן אר ענד דע פראגנאוסיס איז וואטעווער זיי דיד טו געט הער איי דאנט קנאו דעט שיל עווער בי בעק אין דיס ווארלד סאו יו קנאו סאמטיימס זיי דאנט גיוו יו אנאדער טשענס זיי דזשאסט שוט יו אפ וויט סאם סטאף טו טו ערעיס יור מעמארי טו ערעיס יור ברעין דזעס אלאט אוו דעט סטאף אוט דער יו יו קענט גאו דער איז נאו ריזען יו ניד די אינטערנעט טו דא יור קאלעדזש סטאף דזשאסט דא יור קאלעדזש סטאף און טורן איט אףף יו ניד דעט ווארק דא יור דא יור ווארק און טורן איט אףף.

טאטעלי אוט אוו קאנטראל, טינגס דעט מעיד נאו סענס, קאוז שי וואס טאטעלי סייקאטיק, באט סטענדינג רייט נעקסט טו מי, הו איי בראט טו די האספיטעל וויט הער מאדער, ענד טו לוק עט הער פעיס די פירסט טיים שי סא הער דאטער אין דעט סטעיט, וואס סאמטינג איי נעווער אימעדזשינד דעט איי קאוד עווער סי. איי עם בעגינג יו, פראם די דיפנעס אוו מיי הארט. געט אףף די אינטערנעט, געט אףף פעיסבוק פליז, דער אר פיפעל וואטשינג זיי סי יור פיקטשערס דעט יו פאוסט איווען דאו יו טינק זיי קענאט, איי קנאו בויז דעט איי קנאו זיי נאט דעינדזשערעס זיי וואנט הערט יו באט זיי קנאו האו טו ברעיק אינטו עווערי וואן אוו יור פעיסבוקס ענד זיי סי אלל יור פיקטשערס איווען דאו זיי נאט יור פרענדס איטס א סאשעל נעטווארק.

יוז איט עז א סאושעל נעטווארק, סאושעל נעטווארק שוד בי יור דזשואיש פרענדס דעט יו קנאו הו זיי אר, ענד איף יור סינגעל ווערי פרעפערעבלי פימעיל, נאט ביקאז איים סאם קרעזי רעלידזשעס רעביי, האשעם קריעטעד דיס טו העלפ יו ענד דיפענד יו. דיס פאר טשיילד ווענט אן די אינטערנעט אינעסענטלי, ריעלי אינעסענטלי, איי נאו הו שי איז, שי'ס בין אין די שער, שי, יו נאו הו שי איז, שי'ס בין העיר וויט הער מאדער, שי'ס פארט אוו אור נאווא, שי וואס פארט אוו אור נאווא, איי דאנט נאו וואט שי'ס פארט אוו רייט נאו, באט שי וואס פארט אוו אור נאווא, ענד איי פראמיס יו שי וואזענט לוקינג פאר טראבל. טאלקינג, נייס, דיסק וואטעווער, קוועסטשענס, ענסערס, העלפ מי, דיס דעט, בריליענט גיי, דיס גיי איז בריליענט גיי, איז נאט סאם סליזי גיי דעט יו מיט אין סטריט דעט יו ראן עוועי פראם, דיס גיי וועירס גלעסעס, אינטעלידזשענט, קאלעדזש גרעדזשועט, דעטס די געים, דער פערפעקט, דעי נאו עקזעקטלי האו טו געט יו, דעי נאו עקזעקטלי וואט טו דא, דעי נאו אלל די קי ווארדס, דעי נאו האו איז וואלנערעבל, דעי נאו איף יור אווער עיטין, נאו דעי נאו ארעדי דעט די לאו איז אווער סעווענטין, דעי נאו אלל די לאוס, טו די פוינט וואט יו סעד. די פאליס קען נעווער דו עניטינג טו מי, שי איז נאט א מיינאר, דעי קנאו עקזעקטלי וואט דעי אר דואינג, יו דאונט, דעי דו, איים בעגינג יו, איים בעגינג יו, געט אףף טונייט, הקדוש ברוך הוא שוד בלעס אס אלל דעט עני טיים ווי סטרעטש אר הענד אוט טו העלפ סאמאן עלס. איט שוד קיעפ סטרעטשינג טיל איט העלפס דעם. העוו א גוד נייט. שוין, דער עולם האט געהערט, כ'האב געוואלט עטס זאלטס הערן וואס ס'גייט פאר מיטן אינטערנעט, אונז ווייסט מען אז ס'איז די מאוסט דעינדזשערעס זאך וואס ס'איז דא, וועסטו דיך פרעגן פארוואס זאג איך אז יעדער זאל האבן א סמארטפאון, וועל איך דיר ענטפערן זייער פשוט, נישט וואס איך האלט ס'איז גוט, איך האלט אויך אז מ'דארף עס נישט האבן, חוץ די וואס דארפן עס יא האבן, איך האלט נאר אז מ'קען נישט נעמען די קינדער פאר א משכון. אז מען זאל זיי ארויסווארפן פון חדר ווייל דער טאטע האט א סמארטפאון, און ממילא מוז מען גיין על הכלל כולו יצא, די רבנים זענען מער נישט אונזערע בעלי בתים, זיי זענען די גרעסטע דר'ערד-ליגערס און זיי האבן אנגעארבעט זעכציג יאר א חורבן, סאו יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס איך זאג עס, איך וויל נישט אז קינדער זאלן ווערן גענוצט פאר א וועפן, און איך האלט עס אין איין זאגן, איך זאג עס שוין די גאנצע דריי פיר יאר, איך מיין דעם האטליין האב איך לענגער אבער דאס זאג איך די גאנצע צייט. מען נוצט די קינדער פאר א משכון, מען האסטידזשט די קינדער. ווילסט נישט פאלגן וואס איך וויל? וואס טו איך? כ'ווארף ארויס די קינדער. דארף מען זאגן די רבנים איך האב ענק אין דר'ערד, כ'על וואטשן מיינע קינדער, כ'על וואטשן זאלן נישט האבן אינטערנעט, און אז זיי ווילן זאלן זיי האבן א סמארטפאון, זיי מעגן שפילן געימס דערויף און כדומה, דער איז נאטינג ראנג. דאס איז איין זאך. און די צווייטע זאך וויל איך דיר זאגן, ס'איז געווען אמאל א איד וואס האט נישט געוואלט זיין זון זאל זען קיין שמוציגע זאכן, האט ער אים אויפגעהאדעוועט אין א וואלד ער זאל גארנישט זען. איינמאל האט ער געמוזט אריינקומען אין שטאט, זעט ער עפעס א מיידל גייט. א שיין מיידל אה א מענטש, עהע, א מענטש, יומען בינג, פרעגט ער טאטי וואס איז דאס וואס עס גייט, זאגט ער דאס איז א קאטשקע, זאגט ער טאטי ווי קען איך באקומען אזא קאטשקע, איך וויל אויך אזא קאטשקע, יומען נעיטשער איז יומען נעיטשער און יו קענט פייט יומען נעיטשער, נאר דו דארפסט אויסלערנען אז מען זאל וויסן ווען מען מעג און וואס מען מעג און אזוי ווייטער, אויף דעם האמיר די תורה שלימה מסיני. יעצט ווען א יונגל דו באהאלטסט פון אים די אינטערנעט באהאלטסט פון אים אלעס האסט אים באהאלטן פיין עט די ענד אוו די דעי האסט אים נישט געלערנט אז הסתכלות אסורות ס'איז אסור האסט אים נישט געלערנט אז ס'איז דא אזא טמא'נע כלים מען דארף זייער אבאכט געבן איז וואס געשעהט עט די ענד אוו די דעי איז געווען יעצט א מעשה אין א ישיבה עפעס א בחור האט געדארפט האבן צו קאלן דעם טעלעפאן ס'איז נישט אין א ישיבה ס'איז אין א תלמוד תורה האט ער געבעטן דעם גוי ער זאל אים געבן זיין סעלפאון, קיינער האט דאך נישט, האט ער געזען נאקעטע פיקטשערס, אוי ס'האט אים זייער געפאלן, ס'האט אים אבער קיינער נישט געזאגט אז דאס טאר מען נישט קוקן אויף דעם, ווייל ווער האט אים געלערנט יראת שמים פאר בחורים היינט, קיינער נישט, מ'האט דאך מורא צו רעדן, מ'האט דאך געהייסן א חזר, איז ער געגאנגען אזוי יעדן טאג און ער האט עס געבארגט. פון אים, און ער איז געזעסן א האלבע שעה אין בית הכסא און האט זיך אויסגעריבן דערויף, און דער גוי האט געוואוסט, דער גוי קאדנט קעיר לעס, ער קען באשטיין זאלסט ווערן ווי מען זאגט סעקסי אויף זיין פאון, דאס איז דער חורבן, אה דו נעמסט ארויס די פרויען פון די גאס, און ממילא דאס קינד זעט אה וואס איז דאס, זאגט מען א קאטשקע, זאגט ער ברענג מיר אויך א קאטשקע, מען דארף זאגן די קינדער ס'איז דא מיעסע בילדער, און ס'איז דא אן אינטערנעט, און אז דיין טאטע האט עס טארסטו נישט צוגיין, מען דארף לערנען, איך וויל אייך פרעגן א זאך. אויך. אין יעדן הויז איז דא יונגליך און מיידלעך ברידער און שוועסטער. לאמיר זאגן אז מען זאל נעמען אלע מיידלעך און זיי דאמפן ערגעץ חלילה. צי אלע יונגליך? נו וויאזוי? זיי זיצן דאך דא, טוט זיך א מיידל אויס, די קינדער באנעצן זיך, און דא גייט זי לויפט אין טוילעט און דא באמאכט זי זיך, דא טוט די מאמע דייפערן די קינדער, און מיר זאגן אז מען זאל מאכן צוויי עקסטערע הייזער? יעצט איך וויל ענק זאגן למשל אין סאטמאר איז דא אזוי, די יונגליך'ס ביכער צענזורירט מען ס'זאל נישט שטיין גערלס, און ביי די מיידליך'ס ביכער צענזורירט מען ס'זאל נישט שטיין בויס. אה וואס דאס איז דאך א משוגעת, איך מיין ס'איז דאך א פאקט ס'איז דא בויס און גערלס און דאס מאכט אפ די יוניווערס. יעצט א צייט צוריק איז געווען אין די סאטמארע ביכער א מעשה וואס דאס האט צו טוהן מיט קריסטיעניטי און די ס'איז געשטאנען דארטן אז ס'איז געווען די דריי חכמים זענען געקומען זאגן א בשורה פאר יאשקע פאנדראק'ס מאמען אז ס'גייט געבוירן ווערן א א גרויסער מענטש דאס ווערט אנגערופן אין זייער גלויבונג מעדזשאי די טרי מעדזשאי. עפפס. ווייל דער וואס האט עס געדארפט ווי מען זאגט צענזורירן האט געמיינט אז מען רעדט דא פון מאדזשארס און דאס איז געבליבן און דאס איז געבליבן די גאנצע צייט סאו אזוי זעהן מיר אונז אויס אפילו די וואס זיי טוען ווי מען זאגט פאררעכטן די ביכער קענען אויך נישט פאררעכטן און איך וויל זאגן נאך א זאך ס'איז זייער וויכטיג היינט קען מען מאכן א קאפי פון א בוק און מען קען עס גראד איבערפרינטן אויסלאזנדיג די ווערטער ווייל די וועי יו אר דואינג איט עטס שטרייכטס אויס מיט א פעדער, האב איך שוין אסאך מאל געזען, מען קען ליינען וואס עטס האטס אויסגעשטראכן, און דווקא דאס וויל דאס קינד וויסן, ווייל ער וויל וויסן וואס האט מען ארויסגענומען, סאו ווי קומען אונז אן מיט די שטותים? מען מוז אויסלערנען דעם קינד וויאזוי די באדי דעוועלאפט זיך, מען מוז אויסלערנען די קינד אז ס'איז דא אן אינטערנעט, ס'איז דא מיעסע בילדער, מען טאר אויף דעם נישט קוקן, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם איז אויף דעם געזאגט געווארן, און מען דארף זאגן דער טאטע מוז עס האבן ווייל ער מוז עס האבן פאר ביזנעס, און ער קוקט נישט אויף די פיקטשערס. ממילא האט דאס קינד מער רעספעקט פארן טאטן, גייען זיי און זיי ווייכן א פיקטשער ווי די טאטע איז א בהמה און ער זאגט פארן טאטן טאטע דו נוצט עס אויף אנדערע זאכן אויך, דאס איז זייער זייער נישט אויסגעהאלטן, מען דארף וויסן אז ס'איז דא א רע, און דאס האב איך גע'טענה'ט די גאנצע צייט, ביי אונז האט מען נישט געזאגט אז א תחת איז דיין פרייוועט זאך, און יענעמ'ס פיפיק טאר אין דיין תחת נישט אריינגיין, און יענעמ'ס פיפיק טאר אין דיין מויל נישט אריינגיין, און דיין. פיפיק טאר אין יענעמס מויל נישט אריינגיין און זיין פיפיק טאר אין דיין מויל נישט אריינגיין די זעלבע אין די מחילות און מ'האט נישט אויסגעלערנט אז א מיידל האט צוויי לעכער איין לאך פון פארנט און איין לאך פון אונטן און מ'טאר נישט אנרירן אפילו דאס מיידל אפילו ווען זי איז אנגעטון ווייל זי איז א נידה דאס אלעס האט מען נישט געלערנט ווייל דאס איז ניבול פה, פע, רחמנא ליצלן ממילא געווארן אז ווען מ'האט אנגעהויבן צו. סערטשן וואס ס'גייט פאר, און אז מ'האט אנגעהויבן צו סערטשן וואס ס'גייט פאר האט מען געטראפן אז זי האט אנדערע פיעטשערס, האט מען געשעירד אינפארמעישן, ברודערס און שוועסטער, צו יונגלעך מיט מיידלעך, שכנים, און ממילא איז אויסגעקומען א חורבן. אין די מקוואות האט מען אויסגעריבן יעדעס קינד, מ'האט אים אריינגעשטופט דעם נאכער, און שרייען יעצט היינט די אלע אינגעלייט, עס זענען שוין עלטערע אידן אויכעט, אונז האמיר דען געוואוסט אז מ'טאר נישט? ווער האט אונז דען געזאגט דאס? תשובה ווען ס'האט די רבי געוויינט איז אזוי, די יונגע חברה האבן דעמאלטס ארויס גענומען די כלים און זיי האבן זיך געשפילט דערמיט, חזקל שם איז ארום געגאנגען און ער האט געזוכט ווער ס'טאטשט, און זיי זענען שוין געווען גענוג קלוג זיי האבן עס געוואוסט וויאזוי צו טון, זיי האבן עס נישט ארויס גענומען און אריבער די בעקיטשע, זיי האבן עס געלאזט אין די בעקיטשע, מילא האט חזקל שם עס נישט געזען גארנישט. הערט אויס די געשפרעך היינט וואס דא גייט פאר, און די עלטערע אידן האבן דאך נישט געהאט אויף וואס צו וויינען שוין ווייל זייער לעבן איז שוין געווען פאריבער זיי האבן זיך שוין נישט געשפילט מער איז במילא איז די יונג האבן נישט געוואוסט וואס די רבי וויל די אלטע איז שוין געווען טו לעיט און דעטס איט. און דאס איז וואס איך האלט אז ס'איז ראנג מיט דעם חינוך. דאס נעמען דעם אינטערנעט און עס ארויסווארפן. איך האלט ס'נעמען אלע פרויען זאלסטו שיקן אין עפעס א, כ'ווייס אין ווייאמינג אדער אין מעמפיס טענעסי, און די יונגלעך וועלן זיין דא און א גוטן טאג מ'וועט נישט האבן קיין פראבלעמס. און דעטס ראנג, יו העוו טו טיטש דעם חינוך און יו העוו טו טעל דעם וואס א סמארטפאון איז און מ'מוז זאגן, אוודאי מוזטו נישט ווייזן קיין פיקטשערס, מוזט זאגן ס'איז דא דארט פיקטשערס פון פרויען און נישט פון איידלע פרויען ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, און נאכדעם די עיקר איז וואס האסט יעצט געהערט, מ'דארף ארויפלייגן צו וויסן אז מ'פארכאפט קינדער, אבער דער אמת איז דאס פארכאפן קינדער פארכאפט מען מיט א טעלעפאון פונקט אזוי, און דאס איז א לימוד וואס מ'דארף לערנען וואס דאס האט גארנישט צו טון מיטן אינטערנעט אליינס. געזאגט. ס'קומט א יונגערמאן צו א בחור'ל און ער געבט א זאג פאר די מיידל, איך וויל, ער וויינט, איך האב שוין אמאל אויסגעלערנט, איך וויל א היימקעלן, איך וויל דאס, איך וויל יענץ, איך בין יעצט געפארן מיט א באס אויף מאנסי, איז א ליטווישער בחור'ל קומט צו, קען איי בארא יור פאון? זאג איך אים, נאו וועי, איך ווייס ווער דו ביסט, איך ווייס הו יו גאנא קאל, איי נאו וואט קיינע צרות איי קען העוו פראם דיס, זאגט ער יו רייט, און ער האט אוועקגעוואקט און נישט געגאנגען בעטן ביי אן אנדערן, פארוואס? די חברה ווייסן וועמען צו טאטשן און וועמען.

אזוי ווי דו האסט געהערט, ס'איז קאנסענט, ביי זיבעצן יאר קען זי שוין אויסגיין, איז וואס שטעלט אפ אז למשל אזא חזיר וואס ס'דרייט זיך דא ביי אונז ס'איז דא גענוג חזירים גייט נישט צו צו דיין טאכטער צו צו דיין סאנייניקע און זאגן היי איי לאוו יו האני דיער און זי איז שוין זיבעצן גייט ער שרייען ס'איז געווען קאנסענט וואס גייט דיך יעצט אפשטעלן? האו יו גאנא טעיק דיס טו פיפל אפארט? עטס ווייסטס וויפיל מיליאנען קעיסעס ס'דא אין די וועלט מ'האט אזוי גע'גנב'עט קינדער? יו דאנט איווען נאו. טראמפ לייגט יעצט גרויסע כוחות אין ענגלאנד און אמעריקע לייגט יעצט אויך גרויסע כוחות אריין אין דעם. זיי זאגן זיי האבן נאכנישט געהאט קיין שום יאר וואס מ'האט געכאפט אזויפיל מענטשן טרעפיקינג טשילדרען וויפיל דאס יאר. דאס יאר איז נאכנישט דורך. סאו ווי העוו טו בי ווערי מאטש עוועיר און אן טאפ אוו איט און יעדע תלמוד תורה און יעדע מיידל סקול דארף מען רעדן פון דעם ווייל אויב האלט מיר אין אזא נידריגע מצב האט עס נישט צו טון מיטן אינטערנעט אליינס. מען קען צוגיין צו עני קינד, מען זעט א שיין קינד און זי גייט יעדן טאג אין סקול, מען ווארט איר אפ, מען גריסט איר, און אלעס וואס א מיידל דארף האבן איז א גוט ווארט, עספעשעלי אין די חסידישע ארטאדאקסישע הייזער קריגט זיך דאך דאס אויך נישט, ווייל די הער נאר מיין דאס האט געהאט א יענץ מיט די אלע באלאני, איז במילא קענסטו כאפן וועמען דו ווילסט, דו קענסט כאפן וועמען דו ווילסט, צוויי תולדות אהרן אינגעלייט האבן פאר צוויי יאר געכאפט אין בית שמש,

סופלייען אויף אפאר מינוט זיין פאון, סאו פליז לאמיר נישט אוועק גיין פון די גלייכגעוויכט, חינוך מוז זיין, און קינדער טאר מען נישט נוצן פאר א פאנטשינג בעג, מען זאל זיי פאנטשן, נאט סופאוזד טו דא דעט, און קינדער דארפן היינט וויסן אין וואסערע סאסייעטי זיי לעבן און דעי העוו טו נאו עווריטינג עראונד דעם, דארף זיי נישט ווייזן דעם פיקטשער, אבער מען דארף דאס רעדן מיט זיי. איז מיט דעם וואס דו ווילסט אויסרייסן דעם אינטערנעט דארפסטו דאך מער נישט לערנען קעגן דעם אינטערנעט ענד דעטס ראנג ווייל דו דארפסט יא לערנען ווייל ס'וועט ווייטער זיין און יעדער האט עס און אז דו'סט נישט אימיונען די קינדער אז זאלן וויסן נישט צו טאטשן דאס האסטו א סיריעס פראבלעם און דאס איז וואס איך האלט אין איין טענה די רבנים ווילן אונז נוצן אונזערע קינדער פאר פאנטשינג בעגס און זיי ווילן וועגן דעם נישט דארפן לערנען. ענד דעטס בוט אוו דעם אר ראנג. יעצט לאמיר אסר'ן אלע קארס אויכעט. אזוי ווי מיט א קאר פיקט מען דאך אויף א היטש, פיקט מען דאך אויף אמאל א מיידל און מען רעיפט זי. ס'איז דא איינע פון די גרויסע חברה וואס האבן געפירט משמרת הפופיק, פלעגט אויפפיקן אין די נעווי יארד יעדן טאג א מיידל. יעצט האט זי חתונה געהאט, שי'ז אלל קרעקט אפ און מעסד אפ. זי זאגט יענער האט איר יעדן טאג אויפגעפיקט, זי האט געמיינט ס'איז פאן, ס'איז אינדזשוימענט, און זי האט מורא געהאט אויך ווייל יענער איז א גאנצער פירער געווען אין משמרת הפופיק. סאו נאו שי'ז אלל מעסד אפ פאר לייף. סאו וואס עטס ווילטס טוהן איז אז עטס גייטס אסר'ן דארף מען אסר'ן אזוי, לעפלעך ווייל מען קען עסן מילכיגס און פליישיגס, א קאר ווייל מען קען אויפפיקן א בחור און מען קען אויפפיקן א מיידל, דעטס נאט א וועי טו דא טינגס, די וועי טו דא איט איז מען זאל לערנען און מסביר זיין האו דעינדזשערעס איט איז, און מסביר זיין אז א מיידעלע גייט אין די גאס זאל זי וואטשן אז אפילו א יונגערמאן וויל זי אויפפיקן צו אנכאפן צו טאטשן, דאונט לעט דיס העפן, און דעמאלטס. און מיר האבן א געהעריגע סעיף קאמיוניטי, אזויפיל וויפיל מען קען האבן אין אזא שמוציגע וועלט ווי אונז לעבן אריין, דעטס וואט יו העוו טו אנדערסטענד. יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס איך זאג מען זאל האבן אן אינטערנעט? להוציא מליבם של רבנים, זיי קענען אונזערע בעלי בתים נישט זיין. און איך זאג נאכאמאל, דער בעלזער האט יעצט געפירט, אין לונדון, דא, דארטן, אלעס גייט אויפן אינטערנעט, אלעס, אפילו די קופת העיר, האט אויך אינטערנעט אויף מערערע שפראכן. סאו וועם ווילט עטס דא ארומבלאפן? וואט אר יו ריעלי טרייענג טו דא? דעטס איי האופ כ'האב דיך געמאכט קלאר וואס איך האלט. ס'איז דא א מורא'דיגע מודעה וואס איז געהאנגען אין אלע גאסן, אז מ'זאל זאגן מ'זאל נישט בויען תלמוד תורה'ס טוב ירושלים, זיי נעמען געלט פון די מדינה, כ'וויל אייך זאגן ס'איז דא א גרעסערע חורבן ווי צו נעמען געלט פון די מדינה ארויסצואווארפן קינדער אין די גאס. פון תלמוד תורה טיב ירושלים אין בית שמש אז זיי בויען אויפן שטח הציונות און זיי זאגן אז אלע אידן אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל ווענדן זיך צו די מנהלים וואס זענען אחראי אנא קל נא רפא נא די חברה קנאים זאלן האבן א רפואה שלימה ניין ניין ניין אנא חוסו נא על צאן קדשים תשב"ר ואל תעשו הרעה הגדולה הזאת וחטאתם לאלקים. איך בין פון די אידן אין חוץ לארץ וואס איך זאג זיי זאלן בויען זאלן נעמען וויפיל געלט זיי קענען נאר איין זאך זאלן זיי זען מען זאל נישט ארויסווארפן קיין קינדער. קיינעם באדערט נישט אז ס'דרייען זיך דא קינדער, איך גיי יעצט דא אויף לי עוועניו, יעצט איז בערך א קוואדער צו צוועלף, און איך זעה נאך א קינד און נאך א קינד, יעצט איך קען נישט צוגיין צו דעם קינד און רעדן, ווייל באלד וועט מען זאגן כ'האב אים געטאטשט, דאס קענסט דאך די סאטמארע קאק מיט די אזיאטישע מארמאראשע וועגן, סאו וויל איך נישט דאס טון, אבער איך וויל ענק זאגן די הארץ בלוטיגט מיר, נאך א קינד און נאך א קינד, דאס אלץ בחורים פון פופצן זעכצן, דער האט זיך שוין אפגעקאסעט די בארד, ער האט עס ארויסגעשלעפט אביסל, ער האט זיך געשעמט אהיימצוקומען אן א בארד, האט ער אביסל עס ארויסגעשלעפט. דער אנדערער האט זיך שוין געדרייט די פאות אין די בעק אוו די אויערן, ווייסט אזוי ס'הענגט פון די בעק, אזוי ווי די ס'איז לעצטנס א מאדע אין פאריז די זונות די מאווי סטארס גייען אזוי, און דאס באדערט קיינעם נישט, נאר האבן א פראבלעם די ציונים געבן געלט, ליסן די ציונים זענען מחיוב צו געבן חינוך ווייל זיי נעמען געלט, זיי נעמען טעקס פונעם עולם, און ס'איז א פירסט ווארלד קאנטרי אדער אפשר א סעקאנד ווארלד קאנטרי, און דאס איז אין די קאנסטעטושען, אז קינדער מוזן קריגן חינוך. ביי אונז אין סאקמער, קאקמער, איז מען ווייניגער ווי א טוירד ווארלד קאנטרי. מען לאזט קינדער זיך דרייען די גאס, מען ווארפט זיי ארויס פאר זייערע אייגענע אינטערעסן. סא דאס גייט זיך אפשטעלן. און אונז זאג מיר זאלן נעמען וויפיל געלט זיי קענען. ווייל טאמער נעמען זיי געלט קען מען נישט ארויסווארפן. געדענקסט וואס איז געווען אין די אלע פלעצער מ'האט געוואלט ארויסווארפן די ספרדישע קינדער, און די גאווערמענט האט אראפגעלייגט זייער פיס. און איך וויל ענק זאגן, אונז ארבעט מיר יעצט. קען ענק נישט זאגן אלעס וואס איך ארבעט, אבער אונז ארבעט מיר יעצט אז די גאווערמענט אין אמעריקע זאל אויך נישט געבן מער קיין פאנדס און קיין וואוטשערס פאר בחורים און פאר מיידלעך און פאר עלטערן, זיי זאלן פירן אונזערע סקולס, שטעלטס אריין א ריסיווער, אלע גניבה זאל ארויסקומען, און אז מ'וועט ארויסווארפן א יונגל אדער א בחור אדער א מיידל, וועט די גאווערמענט זאגן דאס קענסטו נישט טון ווייל איך שפאר דיך צו, אונז ארבעט מיר אויף דעם, ווען דער אייבערשטער וועט העלפן און דאס וועט אונז געלונגען, וועלן נישט זיין די אלע קינדער אין די גאס, ס'ממש א שאנדע וואס דא טוט זיך. אונז קען מען נישט איבערגעבן אידישע קינדער פאר רשעים אין די הענט אריין, די אלע וואס האבן זיך משתלט געווען זענען פון די ערב רב זענען רשעים ארורים, זיי אינטערעסירט נישט חינוך, זיי אינטערעסירט איין זאך מאני ענד דעטס איט, ווי האט יענע גויטע געזאגט ווער איז די ביף, ווי די ביף, זי איז געגאנגען קויפן אין מעקדאנעלדס א סענדוויטש האט נישט געטראפן די ביף, ס'איז נישט געווען גענוג האט זי געפרעגט ווער איז די ביף, דאס איז געווארן נאכדעם א סלאוגען אין גאנץ אמעריקע. ווער'ס די ביף? אונז ארבעט מען מ'זאל צונעמען די אלע ישיבות און תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס זאלן נישט קענען האבן קיין אייגענעם ביוראקרעסי נאר זאלן מוזן אנקומען צו די גאווערמענט, דעטס גאנא העפן, אונז זעמער סיק ענד טייערד פון די וועגן וויאזוי מ'האט זיך געפירט זעכציג יאר, ענד יו נאו וואט? איטס גאנא טשעינדזש. די גאווערמענט ווייסט שוין אז די וואושערס גנב'ענען די ישיבות צו, די גאווערמענט ווייסט שוין אז די סעקשאן עיטס נעמט יעדע לענדלער אין די זייט, זיי ווייסן שוין היינט אלעס, ווער ס'האט זיי געזאגט?

ווער לאכט ווער נישט, דער בעלזער האט אן אימפעריע און ער איז נישט צופיל אונטערשטעליג פון סאטמאר, ער האט אבער איין מעלה אז ער געפייט פאר זיינע רעכטן און ער האט געווינען, ער לאכט פון יעדן און איך לאך פון ענק אלע, א גוטן און א פרייליכן שבת.